כ'האב געוואלט זאגן, איך לייג ארויף א שיעור אויף שוויות, מ'זאל זיך אביסל אנווארעמען וואס דאס איז שוויות. וועגן פעדעפייס האב איך שוין ארויפגעלייגט א שיעור, איך וויל נאר צולייגן דא אפאר ווערטער וואס איז יעצט צוגעקומען. היינט איז א טאג וואס הייסט יום המיוחס, וויאזוי דער מונקאטשער רב האט געזאגט, ס'האט נישט קיין יוחס עצמו, ס'איז א טאג נאך ראש חודש, און ס'איז א טאג פאר די שלושת ימי הגבלה. אבער קיין אייגענע יחוס האט עס נישט, אזוי ווי די אלע רעבעס, זיי האבן יחוס זייער זיידע, זייער עלטער זיידע, האט נישט קיין אייגענע יחוס גארנישט, עניוועי וואס כ'האב געוואלט צוקומען איז, ס'איז געווען נעכטן א גרויסע אסיפה אין מאנסי, די רבנים זענען די פראנט ראנערס מיט די עסקנים, יעצט וואס איז געווען די אסיפה, די אסיפה איז געווען עפעס א מורא'דיגע זאך, די גאווערמענט פלעגט זיך אריינלייגן אין אונזער חינוך מיט זייערע גויאישע ביכער, יעצט האבן זיי זיך שוין אנגעהויבן אריינצולייגן אין די אידישע ביכער אויכעט, זיי קאנטראלירן שוין היינט אלעס, און דאס אלעס איז געקומען וועגן דעם ווייל מען האט געמאכט משכב זכור מיט די קינדער, זיי האבן געזען אז ס'איז נישט קיין געהעריגער חינוך, זיי האבן געזען אז די קוריקולום טויגן נישט, האבן זיי געזאגט, לערנטס זיי כאטש מאטעמאטיקס, דאס איז דאך וויכטיג פאר גמרא אויכעט, זאלן זיי כאטש מיינען אז זיי זענען חכמים. סאטמערע קאקמערע חכמים. עניוועי, יעצט האבן זיי אן ערנסטן פראבלעם. ס'איז דא די קוריקולעמס, כ'האב עס געזען, איך זאג אייך די אמת, על פי הלכה האב איך זיך געמוזט רייסן קריעה, כ'האב עס נאר נישט געטון, ווייל כ'האב געוואלט ליינען דאס גאנצע, וואלט איך געדארפט האבן כאטש הונדערט נייע אנצוגן זיך צו רייסן קריעה. בקיצור, וואס די זיי ווילן איז. אויב האט עטץ געהערט בנימין נתניהו'ס ספיטשעס אדער עני ספיטשעס, אלע זאגן ירושלים איז א שטאט פאר אלע רעליגיאנען און דער איד איז נישט דער מערסטער דארטן, ער איז נישט די ווי מען זאגט די מערסטער אנגענומען, מען געבט יעדן איינעם א רעכט ער זאל זיך אויסגעבן זיינע געפילן, מען וויל מאכן אז אידישקייט. איז אזא מין רעליגיאן וואס איז אלט זייער אלט אבער ס'גארנישט מער ספעשל ווי אן אנדערע רעליגיאן און נאכדעם האבן זיי די גאנצע צייט וואס זיי האבן אז יעדע רעליגיאן האט די זעלבע וואס יענער דער האט א פורים דער אנדערער האט א האלאווין בקיצור דערס נאטינג ספעשל אבאוט דזשודעיזעם און און היינט האב איך עס שוין געזעהן געשריבן נישט נאר ביי בנימין נתניהו נאר אין אלע אידישע ביכלעך וואס מ'לערנט אין סאטמאר און אין אלע היימישע מוסדות זענען מסביר ס'איז דא אזא רעלידזשען מיט אזא רעלידזשען, משה רבינו איז געווען דער גרעסטער ביי די אידן, און להבדיל בין טומאה לטהרה, איך טאר עס נישט ארויסזאגן אבער איך מוז ווייל איר זאלט וויסן ווי מען האלט, יאשקע פאנדראק איז געווען דער גרעסטער. ביי די קריסטשענס. און ס'איז א ענין פון א גרויסער מענטש און דעטס איט, און מען מוז לערנען מיט די קינדער אז אלע רעליגיאנען זענען גלייך. ער האט זיך אנגעהויבן אפאר טויזענט יאר פריער אדער אפאר טויזענט יאר שפעטער. מחמד איז געווען זיבן הונדערט יאר צוריק, און דאס איז אויך א רעליגיאן. עס גייט זיין געשריבן רעלידזשען. עניוועי ס'איז נישט וויכטיג יעצט. און דאס מוז מען אנהייבן צו לערנען מיט אידישע קינדער. דאס הייסט מ'גייט זאגן מודה אני לפניך און נאכדעם גייט מען זאגן מחמד איז אויכעט געווען א נביא און יאשקע פאנדראק איז אויך געווען א גרויסער מענטש און פארטיג. טיג, איך זאג עס ארויס נישט ווייל מען מעג עס זאגן, איך זאג ענק נאכאמאל מען דארף זיך רייסן קריעה, נאר איך האב עס געליינט, דעיס איז די נייע בוקס וואס מען געט ארויס, און אנדערש לאט נישט די גאווערמענט, די גאווערמענט זאגט אנדערש געב איך דיר נישט קיין געלט, איז טייטש אזוי, די אראבער לערנען העיט, זעהט מען זעט ווי קליינע קינדער פון דריי יאר ווארפן שוין שטיינער, זיי מעגן לערנען העיט אויף כלל ישראל, נאר אונז טאר מען נישט לערנען קיין העיט אויף קיין שום אנדערן רעלידזשען, יעצט למעשה איז געווען אן אסיפה אין מאנסי, און מען האט דן געווען אויף דעם ענין. בקיצור האט מען דן געווען אז אזוי ווי די גאווערמענט געט דיך מיליאנען און אן דעם קען מען נישט האבן קיין חינוך איז א כפרה אויף די גאנצע תורה חס ושלום און דעטס איט אונז גיימיר אנהאלטן און מען מוז ווייטער אזוי לערנען בין איך געגאנגען איך האב אפגעקאלט רבנים איך האב געזאגט איך האב געבעטן אנדערע רבנים זאלן אויך אפקאלן ווייל דער מצב איז שרעקליך מען זאגט טאקע נישט אויס דעם אמת. בין איך געגאנגען און כ'האב געהייסן איינער זאל אפקאלן האדער סטאד'ער זילבער, דעס איז וואס די פרוי זיינע איז די זונה מופקרת וואס זי גייט ארום מיט בויערס אין די גאס מיט אן אויפגעדעקט שייטל, ער האט א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג'ס האטליין, איך האב א פראבלעם מיט דיין ווייב, ווען איך וואלט געווען א נואף אזוי ווי יענקי דאסקאל וואלט איך שוין געשלאפן מיט איר אין איין בעט, על כפנים. ס'איז מורא'דיג, דער חורבן איז מורא'דיג, איום ונורא. ער איז געגאנגען דער רב און ער פרעגט האדער סטאד'ער איז דאס אמת וואס הרב נחום פארציילט וועגן די אסיפה און יעדער האט געזאגט מ'זאל ווייטער גיין מאכן א שווייג נישט פארציילן, זאגט ער יא ס'איז אמת ווייל טאמער נישט גיימער צושפארן אלע ישיבות, דאס הייסט די עסקנים האבן זיי איינגערעדט, ס'דא דא איינער עפעס א משוגענער א שייגעץ ר' יצחק שטערן ער האט אויסגעגנבעט די גאנצע וועלט, כ'נעם אויף דעם צען טויזנט פֿיר הונדערט דרײַ און פֿערציק דיסקלעימערס. נאר ער לויפט יעצט ארום אז ער זאל אויפשטעלן אוירבאך'ס פארטיי, פארוואס? ער מאכט מיליאנען פון דעם, ער פארקויפט אונז באלאוני אז אוירבאך, אוירבאך גייט צו די בחירות, נאר דער עולם כאפט נישט, האט ער געזאגט פאר איינעם אז אונז האמיר געקענט פארלירן ביי נחום ראזענבערג אזוי ביטערליך אז ער קען ווייטער וואוינען דא אין שטאט און לאכט פון אונז, זעמיר אונז נישט ווערד קיין סך, זאגט ער אים, העי דו מוזט פארשטיין, נחום ראזענבערג וואוינט נישט דא, אונז האמיר אים ארויסגעווארפן, ער וואוינט. אדער אין ארץ ישראל אדער אין טעקסעס אדער אין פאנאמא, ער וואוינט שוין נישט דא. זאגט ער ניין ניין ניין ניין ער זיין האטליין אפערעיט דא. אזוי צו פארלירן פאר אזא פשוט'ן מענטש, דאס איז נישט צום גלייבן. אונז האמיר געהאט א חשבון מ'וועט מאכן פאר אים כאטש א האלבן מיליאן דאלער. צווישן די ברידער פון ברוך מרדכי'ן, די קינדער, די ברידערס. זיינע קינדער, און צווישן די בעלאוני וואס מ'האט פארקויפן פארן עולם אז ער ברענגט אראפ יעדן, זעמער אונז פארלוירן, אונז האבן מיר נישט געמאכט קיין געלט אויף אים. זאגט יענער, דו ווייסט פארוואס? עיבי שטיין איז שולדיג. עטס האט זיך פארקויפט אז נחום ראזנבערג'ס האטליין ברענגט אראפ די יוגנט, און עיבי שטיין הערט דאך נישט אויס זיין האטליין, און ער האט גענומען דעם פופיק, ער האט זיך עס אפגעשניטן, און ער איז געווארן א נקיבה, ער גייט זיך עס אפשניידן, און ער גייט אין אלע קאלעדזשעס און ער האלט דרשות. און ער מסביר איז דעם בעל שם הקדוש'ס אן אייניקל, ער האט ענק אראפגעברענגט, אזוי האט אים איינער מסביר געווען, ס'האט גארנישט מיט נחום ראזענבערג, און איך האב זיי דאס אייביג געזאגט, ווען עטץ קענטס ענק צוריקהאלטן זעקס חדשים נישט צו פעצלען מיט קינדער, וואלט איך געווען א פארלוירענער אויף אייביג, איך וואלט אראפגעגאנגען ווי דער ארגסטער מענטש אין די היסטערי, נאר אזוי ווי בשעת ווען מ'האט אויפגעפיקט ברוך מרדכי'ן. און ער איז שוין געווען ווי מ'זאגט ביטווין טרייעלס און ביטווין קעיסעס, איז ער נאך געגאנגען און ער האט געפעצלט פרייטאג אין א מקווה, כ'בין געווען ביי די לוויה פון דעם וואס האט אראפגעשפרינגען פונעם האטעל, און ער האט אונז דערציילט אז ברוך מרדכי האט אים נעבעך מאלעסטעד, ענד הי קאדנט טעיק איט, איז ער האט חתונה געהאט, איז ער אראפגעשפרינגען פונעם האטעל, עס געדענקט איינער? בורגער. געדענקט עטס? א חתן נעקסטן טאג פון די חתונה. די ווייב האט אים געפרעגט וואס קומסטו נישט וואוינען מיט מיר מ'האמיר חתונה געהאט האט ער געזאגט ליסן כ'האב א פראבלעם ברוך מאטכע האט מיך געפעצלט פרעגט זי סאו וויי דיד יו מערי מי האסטו מיך געדארפט ארויסלאזן וויי וואס האסטו גענומען דו ביסט א קראנקע מענטש וויי דיד יו מערי מי זאגט ער איים ריעלי סארי און געגאנגען צו די ווינדאו און הי דזשאמפד סאו אווי איך זיי דעמאלטס געווען און איך בין געווען דעמאלטס ביי די לוויה קאלט מיך איינער אן קום שוין אריבער ס'איז געווען פרייטאג קום אריבער העסטו זען ווי אינעם עלעגאנטער'ס ברודער האט דארט אין א שול, עלעגאנטער'ס ברודער דער גאלאנטער האט ער אים געזאגט, קום אריבער יעצט וועסטו זען ווי ער שווימט און כאפט פיש אין זיין מקווה. דו פארשטייסט? עטס האט זיך נישט געקענט צוריקהאלטן אויף צוויי מינוט. געווען א איד, א קלויזענבורגער איד, א וואוילער איד, מ'האט גערעדט ביים דאווענען פלעגט ער שרייען, אויב דו קענסט דיך נישט צוריקהאלטן פופצן מינוט פון צו רעדן ביים דאווענען וויאזוי זאל איך דיר גלייבן אז דו האלטסט זיך צוריק מיט דיין ווייב א גאנצע צוועלף טאג? זאגט ער, א איד וואס קען זיך נישט צוריקהאלטן פון צו רעדן פופצן מינוט ביי די הויעכע שמונה עשרה, דער איז נישט באגלייבט אז ער האלט הלכות נדה. ער האט זיך טאקע נישט געקענט צוריקהאלטן, וואט שוד איי דו? עס איז געווען א ביטערע אומגליק. עניוועי, למעשה איז דער שטערן הייבט יעצט אן מ'זאל גיין אויערבאך אויערבאך, ער וויל כאפן מיליאנען, זיי האבן געמאכט יעצט א שידוך צווישן אים און פינטו, ווייל פינטו זאל בעקן אויערבאך. א באנטש אוו בלאף, אוירבאך האלט מען דארף גיין צו די בחירות, סאו מיט וואס ביסטו בעסער געפארן אן אוירבאך צו אן אוירבאך? דאס איז אונזער משוגעת, מ'האמער נישט קיין לידערס, יעדער פארקויפט אונז באלאני. סאו למעשה האלטן אלע רבנים אז מ'זאל גארנישט זאגן און מ'זאל גארנישט טוהן, זיי באהאלטן דעם אמת אז מ'לערנט אז משה רבינו בסך הכל געווען ווי יאשקע פאנדראק להבדיל, און יאשקע פאנדראק ווי מוחמד, און ס'דא נאך אפאר רעלידזשענס דארטן אין אין אינדיע וואס זיי האלטן אז א קי איז א גאט. אלדעס איז איין גלויבונג. ס'איז אזוי מין ביליג ארויסגעברענגט אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. און דאס וואלט קיינעם נישט געהארט ווייל א גוי איז דאך א גוי. וואס ס'הארט אונז יא, ווי אונז האלט מען אז מ'טוט אונז פארפירן איז. אז די רבנים זאגן אונז נישט אויס, און די אלע חשובע רבנים, צו ס'איז חיים שיע ממזריקא, צו ס'איז הודרוס טודרוס, אלע האבן מחליט געווען אז מ'וועט נאך מאכן אסיפות, אבער דערווייל זאל אלעס אנגיין, און מ'זאל לערנען אז די תורה איז דאך א ביכל וואס משה רבינו האט אונז געברענגט חס ושלום, און אנדערע האבן געברענגט אנדערע גרעיט בוקס. עס איז אויף אידיש שטייט קלאר ארויס וואס איך זאג ענק. און אזוי איז מען מטמא אידישע קינדער, און אויף דעם דארף מען אויפשטיין און זאגן מודה אני, און מען דארף האבן מוסדות. איך ווייס נישט צו אן א מוסדות וואלט מען נישט געווען ערליכערער ווי מיט מוסדות. און קיינער זאגט גארנישט. יעצט עס קומט אזא זאך ווי שבועות, קבלת התורה, און איך קען עס נישט, איך קען עס נישט דורכטראגן. נישט נאר דאס, איך האב גערעדט מיט רבנים, זיי זאגן זיי קענען עס נישט, א רב זאגט מיר איך בין נישט געשלאפן א גאנצע נאכט נאך די אסיפה, איך בין דאך א חלק פון די רבנים, און אז איך לאז מ'זאל פארפירן כלל ישראל, בין איך דאך די זאך וואס איך ברענג אראפ די תורה. און אָט מיט יענע אַנדערע ווען איז ווייל אמרו נעשה ונשמע טע-טע-טע-טע-טע. וואָס נעשה וואָס נשמע? באַלאָני! עטס זענט דאָך רשעים ארורים און עטס פאַרפירט כלל ישראל און אונז זעמער ברוגז אויף די ציונים. די ציונים? דו ווייסט אַז די חברה אין די מועצה אין די מועצת גדולי התורה לאָזן נישט צו וואָס עטס לאָזט צו? ווייל ס'איז דאָ רבנים וואָס זיי שלאָגן זיך מיט ערנסטקייט דאָ און מ'מוז בעקן זאָלי פּאַרטיי איז געקומען דער אָקאָר דער משוגענער

נאר וואס אונזער פראבלעם איז, ציונות. יעצט ווייסט מען אינגאנצן נישט וואס דאס איז ציונות. מען זאגט מיר וואס איז דאס ציונות. איך זאג עס די גאנצע צייט און כ'על עס זאגן נאכאמאל. גרעסטע רחמנות און דער גרעסטע פארלירער איז געווען אונזער הייליגער רבי. ער האט זיך געהארעוועט און געמוטשעט ער זאל אויפשטעלן אידישקייט און האט אויפגעשטעלט אויף זיין שטוהל זיצן שקצים וואס פאר אפאר טאלער האבן זיי שוין לאנג פארקויפט דעם אייבערשטן אונטערן נאמען סאטמאר און אונטערן נאמען אלע אנדערע אידישע קהילות. דער עולם מיינט ר' מאטעלע איז געשטארבן און ער לעבט ווען וואלט בעסער געווען? ער איז געווען די זעלבע דרעק, די זעלבע טינופת, מיר האט דערציילט א איד פון לאנדאן, גראהמאן, דער רבי האט אים אריינגעשיקט מיט יארן צוריק ער זאל דורכקוקן פונקטליך וואס דאס איז טשעפטער וואן און טשעפטער טו, די אלע פראגרעמס, האט ער געזאגט פארן רעבן אז דאס איז אלעס מינות וכפירה. האט עס ר' מאטעלע אפגעשטעלט? ניין! דער חילוק איז אן אנדערער האט נישט געוואלט וויסן און ר' מאטעלע האט זיך געוואלט וויסן און נאכדעם האט ער געזאגט אז מען מעג. דאס איז דער חילוק. דאס איז דא פארגעגאנגען און מ'איז מחויב מפרסם צו זיין אז טאמער די ביכער גייען דורך און מען וועט דאס לערנען מיט אונזערע קינדער, דעמאלטס גיימער אונז פארלירן די יוגנט, אונז גיימער האבן כופרים מיט אפיקורסים, עטס געדענקטס ובשלטון כופרים, ובשלטון סאטמער קאקמער אין אנו מאמינים, אין אנו מאמינים, און זאליקא האט א כח. אז ער האט די אלע יונגע רבנים אונטער זיך, די אלע וואס זיי האבן נישט, קענען נישט מאכן קיין מוציא פרייטאג, האט ער א כח אויף זיי, און ער טוט מיט זיי ממש וואס ער וויל. און נאכדעם וועט ער זאגן, אוי דער דור, שפלות הדור, פון וואו שעהן איז ארט שפלות הדור? די דור איז נישט שפל, עטס זענטס א שטיק שפלות. גאנץ סאטמאר און אלע רבנים איבעראל ארום און ארום וואס האבן געקענט זיצן ביי אזא מיטינג זענען נישט ארויסגעגאנגען און געמאכט א קאונטער אטעק אז מ'זאל עס נישט צולאזן, דאס איז די שפלות הדור. בן גוריון איז נישט קיין שפלות הדור. בן גוריון איז געווען אן אפיקורס. עטס זענטס שפלות הדור. מען האט אלץ געזוכט צו וויסן פארוואס ס'איז דא אזויפיל דראפ-אוט. ביז יעצט איז עס געווען ווייל מען האט נעבעך אפגעהארגעט די קינדער. מען האט געמאכט מיט זיי משכב זכר, מיט אנדערע זאכן. נאכדעם איז געווען די איידיע ווייל מען געבט זיי טרייפות צו עסן. טרייפות מטמטם דעם. קאפ, די נשמה ס'דא, כ'האב ענק שוין געזאגט, דער רבי יודא אבן תיבון, געווען א תלמיד פונעם רמבם, ער האט איבערגעטייטשט אסאך זאכן פון רמבם אין אראביש אויף לשון קודש, איז רבי יודא אבן תיבון דערציילט אז ס'איז געווען דער מ'האט געשריבן פארן רמבם א בריוו, א קהילה זיי האבן דורך. געטון אלע ראיות אז תחיית המתים מן התורה און זיי האבן געטראפן אז ס'איז אלעס נישט אויסגעהאלטן, ס'איז סתם אבי געבלעבעט אז ישיר, ישיר שר לא נאמר, ס'איז אלץ געבלעבעט, ס'שטייט נישט ארויס אין די תורה אז עטס וועט אויפשטיין תחיית המתים. ווילן זיי די רמבם זאל זיי ערקלערן פונקטליך וואו ס'שטייט אז מ'וועט אויפשטיין תחיית המתים. זאגט די רמבם פאר זיין תלמיד רבי יודא אבן תיבון איך גיי זיי נישט ענטפערן ווייל זיי זענען אנשטעקיג מיט מינות און כפירה ווייל זיי האבן געגעסן טריפות, מאכלות אסורות האט זיי אומגעברענגט, און דו גייסט זיי ענטפערן? איך ענטפער זיי אפילו נישט. און ס'איז דא פונעם רמבם דער שיינער בריוו איגרת תחיית המתים. דו ווילסט אז אונז זאל מיר גלייבן אין תחיית המתים? מ'האט זיך אנגעפרעסן מיט דעם סיגעטער'ס נבילה פלייש און מיט די אלע אנדערע. און אין ארץ ישראל וואס טוט זיך? די אראבער, מ'שווערצט אריין. אין תחיית המתים זאל מען גלייבן? יעצט איז שוין די דריטע, דאס איז שוין די לעצטע. דאס איז די מכה בפטיש. וואס איז דאס? דאס איז אז מען לערנט מיט די קינדער, ס'איז געווען גרויסע לידערס אין די גוי'אישע וועלט און אין די אידישע, משה רבינו איז געווען אין די אידישע וועלט א גרויסע לידער, און יאשקע פאנדראק איז געווען אין די גוי'אישע וועלט א גרויסע לידער, און מאכאמעט איז געווען א גרויסע לידער, און יעדער האט איבערגעלאזט ספרים אונטער זיך מיט א רעלידזשען, און מען מוז יעדן איינעם ווי מען זאגט. פעקטן און מען דארף פון אלעם ווי מען זאל נישט אוועקמאכן יענעם און דעטס איט און דאס לערנט מען ביי אונז אין סקול סאו ס'איז אנבעליוועבל. רבותי ענדיגטס מיט די הקדמות און ענדיגטס מיט די אלע זאכן מיט די טשיז קעיקס מיט די רעבעצינס טשיז קעיק דארף ארויסגיין א מלחמה קעגן די עסקנים מיט די רבנים מען דארף זיי אין דר'ערד לייגן. נישט נישט חלילה הרג'נען, נאר זאגן אין לנו חלק מיט די שקצים. און נאך א זאך כ'האב ענק שוין געזאגט, ענקער צרה איז, מען קען אזוי שנעל אונטערברענגען די רבנים אז דו האסט נישט קיין השגה, ווייל זיי האבן דאך נישט קיין פיינענס, און אפילו ס'דא רייכע וואס זיי האבן יא, למשל ר' מאטעלע איז געווען איינער פון די גרעסטע מיליאנערן ביי די אידן, ער איז אבער געווען אזא קארגער עכברא דשוכב אדינרא, ער האט זיין אייגן ווייב נישט געגעבן. פרנסה, דער סקווערער האט אים געמוזט אויסצאלן די חובות מיט ר' חנה'לע פון ארץ ישראל, ער האט נישט געגעבן פארן ווייב, איז במילא אפילו ווען ער האט, ער האט עס נישט אויסגעגעבן, ער האט נאר אויסגעגעבן דיין געלט, סאו למעשה זאלט עטץ פארשטיין אז אונז טאר מיר נישט אפשטעלן דאס, זעמיר אונז פונקט אזוי שולדיג ווייל איך זאג ענק וואס ס'גייט פאר. קיינער האט נישט אינסייד אינפארמעישן אזוי ווי איך. דאס איז וואס איך האלט ענק אין איין מסביר זיין, איך האלט ענק אין איין מסביר זיין. ווען איינער זינדיגט א משכב זכר קען איך אים פארשטיין, ער האט א תאווה, די ציפיק האט זיך אים אויפגעשטעלט און וואס נאטינג יו קען דו, ס'איז נישט קיין היתר, אבער איך פארשטיי. אבער דער רב וואס ער בעקט אים פאר אפאר דאלער, באגראבסטו דאך קינדער פאר אפאר דאלער. און אונז מוז מען דאס אפשטעלן, אונז מוז מען שלאגן כפרות מיט.

שמע, לאמיר ליינען קריאת שמע, ס'איז אלס באלאני, לערן מיר אונז מיט די קינדער דברי מינות און כפירה צו נישט? טאמער לערן מיר נישט בין איך א ליגנער, טאמער לערן מיר יא זענט עטץ רשעים. מיר דארפן ענק אלע פטור ווערן. ס'איז געווען יעצט דעוואס, די נייע דעפארטמענט אוו עדיוקעישן סעקרעטערי, די גרויסע מאכערטע, כ'האב ענק געזאגט מ'האט אריינגענומען זיי איך. זי איז געגאנגען וויזיטן עפעס א מיידל סקול, און היינט גייט זי וויזיטן א יונגל סקול, איז האט מען זיך געפרעגט וויי אר יו גאוינג טו די דזשואיש סקולס וויי אר יו נאט גאוינג טו די פאבליק סקולס, האט זי נישט געענטפערט, נאך האט מען זי געפרעגט און וואס זאגסטו צו דעם וואס זיי געבן נישט קיין עדיוקעישן, האט זי געענטפערט דאס איז א לאקעל מעטער עס האט נישט מיט מיר, איך בין אויף גאנץ אמעריקע, אויף גאנץ ניו יארק, סאו בעיסיקלי אונז דינען מיר די עבודה זרה. אן א באצאלונג, מען האט זיך געקענט שלאגן מיט די גאווערמענט, מען וואלט געקענט מאכן קאמפראמייזעס ס'דא סערטען טינגס וואס אונז קען מען נישט צולאזן, מען האט אונז אויסגעבלוטיגט צוויי טויזנט יאר, ווייל זיי האבן געוואלט אונז זאלן אננעמען זייער יאשקע פאנדראק, און אונז האב מיר דאס נישט געקענט טון, און היינט איז אלעס הותרה הרצועה. איך וויל אז דעם שבועות און די צייט וואס מען זאגט דארטן אקדמות מילין צו די אלע אנדערע זאכן וואס דער יום טוב ברענגט, ס'דא, ווייסט די יוצרות מיט אלעם, מען זאגט רות, פארגעסט פון די אלע זאכן, מען זאל אויסקלאפן אין שול, רבותי מען פארפירט אונזערע קינדער מיט מינות און כפירה, מען זאל צוגיין צו יעדן רב צו יעדן שיינעם איד אין בית מדרש און פרעגן, דו ווייסט אז דאס איז אמת וואס ר' נחום זאגט צו ס'איז ליגנט? אז ס'איז ליגנט לאמיר אים אפשטעלן, און אויב ס'איז אמת דארפט עטץ עס אפשטעלן, דאס איז די בעסטע. רות וואס האטס צו זאגן, און די בעסטע סליחות און די בעסטע יוצרות, האטס קיינמאל נישט געזאגט נאך אזא גוטן יוצרות ווי דעם, דער אייבערשטער ווארט אויף דעם, דער אייבערשטער וויינט, ער איז יושב ובוכה, מען פירט אפ די תינוקות של בית רבן, קודם מיט משכב זכור, מען האט דאס ברוך השם אפגעשטעלט, יעצט קומט אריין כפירה ממש, אנכי השם אלקיך, מען לייקנט אין די גאנצע תורה מן השמים, און אז דער אייבערשטער האט עס געגעבן פאר משה רבינו'ן, דאס איז להבדיל ביי זיי א בוקס, אזוי ווי יאשקע פאנדראק האט געשריבן בוקס. און אזוי ווי דער מאהאמעד האט געשריבן בוקס, רחמנא לצלן, אונז זעמער אויף צרות רבותי, נאר אונז קען מען עס אפשטעלן. ווען עטס זעטס א רב, זאלט עטס דורכגיין לעבן אים און שפייען אויף די פלאר, נישט אויף אים חלילה, ווייל מען קען ענק איינזעצן, און שרייען שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא, זיי זענען אין חרם ביים אייבערשטן און ביי די תורה. דושינסקי, דער קאץ. האט געטון א פרייוועט עבירה, חילול שבת, אבער די רבנים טוען א פאבליק עבירה זענען מטמא אלע אונזערע קינדער, זיין שוועגער און די וואס איז היינט דער הויפט רב מיט די רעבעצן אין טאראנטא האט געטון א פרייוועט עבירה, זי איז געווען א זונה א פראסטיטוט אזוי ווי א רעילראוד טרעק ווי שי וואז לעיד אלל אווער די קאנטרי אין גאנץ ארץ ישראל האט מען זי געראטעוועט מען האט זי געשיקט אז זי זאל זיין ביי רייכמאן א רב און רייכמאן האט באנקראטירט ווייל דארטן ווי ס'איז דא זנות איז נישט דא קיין געלט. און שוין, און וואס האסטו יעצט דערפון? אבער ס'איז א פרייוועט עבירה געווען, צווישן זיך און צווישן דעם אייבערשטן. אוודאי האט זי מכשיל געווען אפאר מענטשן אויכעט, אבער זיי האבן דאך עס געזוכט, ס'האט זיך נישט מיט קיינעם ארויפגעלייגט מיט כח. אבער דאס איז דאך א פאבליק עבירה, מ'איז מכשיל גאנץ כלל ישראל, מיט דעם פארקערטן פון אנכי השם אלקיך און לא יהיה לך אלהים אחרים. האטס אלע א פרייליכן שבועות. מיט דעם וואס איך רעד פון דעם אזוי באריכות, נעמט עס אראפ דעם חרון אף, אונז זאג מיר פארן אייבערשטן אונז וויל מיר זיין גוט, פאקטיש אונז קען מיר נישט זיין גוט ווייל דו האסט אונז געגעבן רבנים רשעים, און די רוב עולם ווייסט אפילו נישט וואס איך פארצייל יעצט, צו די רוב עולם וועט עס זיין אפילו א שאק, באט דאונט לעט איט בי א שאק. אין די ספירה טעג האט מען נישט געהאט גענוג צייט צו רעדן ווייל ס'איז געווען פול מיט פעדעפיילס מיט חזירים און מ'האט געמוזט קאווערן די אלע זאכן, יעצט מ'דארף. אנהייבן צו רעדן קודם וואס מען לערנט זיך ארויס פון די ספירה, וואס מען האט אפגעציילט מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף, און נאכדעם דארף מען גיין רעדן וועגן הכנה צום שבועות, איז קודם וועל מען רעדן אביסל, און אם ירצה השם כ'האף אז נאך שבועות, יעדע וואך וועל איך אביסל רעדן וועגן דעם ענין פון תיקון המידות, וואס דאס איז געווען די גאנצע ספירת העומר, יסוד שבחסד, חסד שבגבורה, אלץ תיקון המידות, איך וועל עס מסביר זיין. אויף אונזער שפראך וואס דאס הייסט, ווייל אויף די הויעכע שפראך וואס דאס הייסט איז דאך ווי מ'זאגט, און ווער ס'פארשטייט נישט האט דאך גארנישט אויפגעטון מיטן ציילן, ער האט אזויפיל אויפגעטון, ער האט געטון די מצוה, די מצוה דרבנן פון ציילן, אבער על כל פנים, ס'מוז צוברענגען אביסל צום נעשה און דעם נשמע אויך. יעצט, די גמרא איז אין מסכת יבמות דף ס' בית עמוד ב', זאגט די גמרא אזוי, ס'איז דא די משנה אין דף ס' אלף עמוד ב', הייבט אן לא יבטל אדם מפריה ורביה, א מענטש זאל נישט מבטל זיין פון פריה ורביה, אלא אם כן יש לו בנים, נאר אז ער האט קינדער. בית שמאי אומרים וויפיל הייסט בנים שני זכרים און בית הלל אומרים זכר ונקבה שנאמר זכר ונקבה ברא אותם יעצט די גמרא זאגט דא אז בני בנים זענען אויך כבנים מען קען דאס אויך צורעכענען אז איינער האט נאר לאמיר זאגן טעכטער און ער האט אייניקלעך וואס זענען יונגלעך. איז דאס אויך גוט, און די גמרא רעכנט דא ארום אלעס וויאזוי מען קען מצרף זיין, מקיים זיין פריה ורביה. יעצט, די גמרא ברענגט דא א ברייתא אז טאמער איינער האט שוין מקיים געווען פריה ורביה, דארף ער שוין גארנישט טון, ער דארף נישט זען ער זאל האבן נאך קינדער, פארוואס? ווייל אז ער האט שוין מקיים געווען, האט ער שוין מקיים געווען. אזוי ברענגט די ברייתא.

היו לו בנים בילדותו, אז ער האט געהאט קינדער ווען ער איז געווען יונג, יהיו לו בנים בזקנותו, שנאמר, ווייל ס'איז דא א פסוק אין קהלת, קאפיטל י"א, שטייט דארטן בבוקר אינדערפרי זרע את זרעך זאלסטו אנפלאנצן דיין זאמען, ולערב און ביינאכט אל תנח ידך זאלסטו נישט אפלאזן, ס'טייטש אזוי, ווען דו ביסט יונג דארפסטו דאך חתונה האבן זאלסטו האבן קינדער, און אויכעט ווייל דו דארפסט דאך האבן, דאס אלעס וואס דער גוף פארלאנגט. יעצט ווען ס'קומט שוין לערב ביינאכט, דו ביסט שוין עלטער, איז אל תנח ידך זאלסטו דיך נישט אפלאזן, קומט אויס אז אפילו איינער האט שוין קינדער און מקיים געווען פריה ורביה, זאל ער אויכעט מקיים זיין ווייטער אלס'ן פסוק ובבוקר זרע את זרעך אל ולערב אל תנח ידך. זאגט דאך די גמרא א מורא'דיגע ווארט כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה, דו ווייסט נישט פון וועם דו וועסט האבן נחת, יכשר מיינט ווער ס'וועט זיין ערליך, יכשר מיינט ווער ס'וועט נאך דיר ממשיך זיין, נישט ארויסגיין אויף שלעכטע וועגן, דו ווייסט נישט, אמאל קען איינער האבן צען קינדער און ער קען האבן צוויי הונדערט אייניקלעך און איינער פארט אויפן ריכטיגן וועג, ביי די מלחמה יעצט ביי די צווייטע וועלט מלחמה ס'איז געווען משפחות, מיין שווער איז פון א משפחה וואס יעדער איז אומגעקומען, האט מיר אמאל געזאגט, ס'איז געווען איבער הונדערט פופציג קינדער מיט אייניקלעך, נישט געבליבן נאר איין מענטש אליינס מיין שווער, און פון אים האט זיך געצויגן ווייטער א קייט. שטעל דיר פאר ער איז געווען פון די יונגסטע קינדער, ווען ער וואלט נישט געהאט קיין קינדער אויף דער עלטער, וואלט געווען אויסגעמעקט די גאנצע משפחה, און אזוי דא טויזנטער משפחות. עניוועי. און ואם שניהם כאחד טובים.

היו לו תלמידים בילדותו, א מענטש האט געהאט תלמידים ווען ער איז געווען יונג, יהיו לו תלמידים בזקנותו, זאל ער זען צו האבן תלמידים ווען ער איז עלטער, שנאמר, בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידך. יעצט זאגט די גמרא, זעסט רבי עקיבא דרשנ'ט עס אויף תלמידים, הייבט אן די גמרא צו מסביר זיין א מורא'דיגע זאך, אמרו, די חזל האבן אונז געלערנט, שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, צוועלף טויזנט פּאָר תּלמידים, דאָס מיינט פֿיר און צוואַנציק טויזנט תּלמידים, האָט רבי עקיבא געהאַט ממגבֿת עד אַנטיפֿרס. פֿון מגבֿת ביז אַנטיפֿרס, דאָס איז געווען צוויי שטעט אין ארץ-ישׂראל, ווייט איינס פֿונעם אַנדערן. דאָרט זענען געזעסן אַלע זיינע תּלמידים, וכּולם, און אַלע מתו זענען זיי געשטאָרבן בפּרק אחד, אין איין צייט, מפּני שלא נהגו כּבֿוד זה לזה. ווייל זיי האבן נישט נוהג כבוד געווען איינער פארן צווייטן, דאס איז געווען אין די צייט פון פסח ביז שבועות, והיה העולם שמם און די וועלט איז געווען וויסט, עד שבא רבי עקיבא ביז ס'איז געקומען רבי עקיבא און ער איז געגאנגען זוכן תלמידים מיט וועם צו לערנען, איז ער געקומען אצל רבותינו שבדרום, ער איז געפארן צו די רעבעס וואס האבן געוואוינט אין דרום, ושנאה להם און ער האט זיי געלערנט די תורה, ווייל פון די אנדערע תלמידים איז אים גארנישט געבליבן.

אהערגעשטעלט די תורה. יעצט תנא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא כולם מתו אלע זענען געשטארבן מפסח ועד עצרת פון פסח ביז שבועות. יעצט זאגט די גמרא אמר רב חמא בר אבא ואיתימא רב חייא בר אבין כולם מתו מיתה רעה זענען געשטארבן א שלעכטע מיתה. מאי וואס איז דאס א שלעכטע מיתה אמר רב נחמן. אסכרה. די קראנקהייט אסכרה הייסט דיפטעריע. דאס איז די גמרא אין מסכת יבמות דף ס' בית עמוד ב'. יעצט די שמחה פארוואס אונז פריי מיר זיך לג בעומר איז ווערט געברענגט אין פרי חדש אין סימן תצ ג.

ס'איז דא אסאך בוליס אין ישיבות, ס'איז דא קינדער וואס זיי ווערן געבוליט, זיי גייען אראפ פון זין און זיי גייען אראפ פון אידישן וועג, מען דארף אנהייבן צו טראכטן וואס דארף מיר אונז זיך אראפלערנען פון די פרשה פון די ספירה, יעצט מען דארף זיך אראפלערנען די גמרא זאגט ער זאלסט וויסן זענען געשטארבן מיט אסכרה. די קראנקהייט אסכרה הייסט דיפטעריע.

נישט אין הימל, איך קען נישט קיין חשבונות, אבער קען זיין ווייל זיי האבן באליידיגט איינער דעם אנדערן און מיט די וואוקעל קארדס רעדט מען ארויס און דאס קומט אויך ארויס פון מויל, דער אייבערשטער האט זיי געשטראפט צו ווייזן אז זיי האבן נישט נוהג כבוד געווען איינער פארן אנדערן. איז למעשה, לכאורה, לאמיר אנהייבן צו צעלייגן די זאך, אפשר איז געווען די לופט נישט צו גוט און זיי האבן געכאפט אן אטאק, אפשר האבן זיי געטון אנדערע זאכן, זיי האבן געגעסן עסן וואס איז נישט געווען גוט, און זיי האבן געכאפט אן אטאק, נא, זיי האבן געכאפט אן אסטמא אטאק און זענען געשטארבן, לערנט אונז די גמרא, וואס שלא נהגו כבוד זה לזה, מען לערנט מען אונז פון די הייליגע חזל א מורא'דיגע זאך, ס'איז נישט דא אזא מין זאך אז מען זאל אריינלייגן יעדע זאך אין טבע, אמת עס גייט אלעס מיט טבע, אבער אונז דארף מען אייביג אנהייבן צו זעהן און מתבונן זיין פארוואס טוט אונז דער אייבערשטער אזוי, אפילו ווען ס'איז טבע. עספעשעלי אז ס'קומט אזא מין מגיפה קען מען דאך נישט זאגן דאס איז טבע, לערנען אונז די חזל אז ס'איז געווען עטליכע זאכן איינס איז שלא נשאו נשים און איינס איז שלא נהגו כבוד זה לזה און איינס איז אז זיי האבן נישט מקיים געווען כיבוד אב ואם. ס'דא אין דעם אסאך שיטות. יעצט, סאטמאר רבי זכר צדיק לברכה אין איינע פון די תורות זאגט אז דאס איז אלעס די זעלבע. זאגט ער אזוי, שלא נשאו נשים, זיי האבן נישט חתונה געהאט, ממילא האבן זיי נישט געקענט פארשטיין וויאזוי מען דארף אפגעבן כבוד פאר אן אנדערן, פארוואס? ווייל ווען א מענטש האט חתונה הייבט זיך אן א מעשה, ביז די חתונה, ער קומט ווען ער וויל, ער גייט ווען ער וויל, ער דארף נישט זאגן קיינעם גארנישט, ער איז אן זאך, די מינוט וואס עס הייבט זיך אן אז ער האט חתונה האט ער נאך א שותף אין לעבן וואס ער מוז יעדע זאך מיט איר דורכשמועסן און ס'מוז זיין א דבר השוה לכל נפש. איז אז זיי האבן נישט חתונה געהאט האבן זיי נישט געכאפט אז מ'דארף אפגעבן כבוד איין בחור פארן צווייטן, ווייל אז קיינער האט נישט חתונה געהאט פון די ישיבה האט קיינער עס נישט געוויסט וויאזוי מ'דארף אפגעבן כבוד פאר א ווייב, און נאכדעם אז מ'האט נישט אפגעגעבן כבוד פאר כיבוד אב ואם זאגט דער רבי דאס איז אויך די זעלבע. ווען הייבט באמת אן א מענטש צו פילן וואס זיינע עלטערן האבן מיט אים געטון? וויפיל גוטס און חסד'ס זיי האבן געטון מיטן די אלע יארן, ווען ער הייבט אן האבן צו צו האבן קינדער פון זיין אייגענע, הייבט ער אן צו זען, קוק, זעסט, איך שטיי אויף פארטאגס, איך קען נישט, כ'מוז געבן א באטל פארן קינד, כ'מוז פעמפערן דאס קינד, כ'מוז לויפן זוכן פרנסה. דאס האט ער נישט געכאפט אז זיין טאטע האט דאס זעלבע געטון און זיין מאמע האט אויך דאס זעלבע געטון, און וויזאלאנג ס'איז אים געגאנגען גוט, ער האט נישט געהאט קיין דאגות, האט ער נישט געכאפט אז איינער האט אים אויך צוגעשטעלט, צו די מדריגה וואס ער איז דורך מסירת נפש און שלאפלאזע נעכט און אסאך געלט אויסגעגעבן. ווען האט ער עס אנגעהויבן צו כאפן? ער האט עס אנגעהויבן צו כאפן ווען ער האט אליינס חתונה געהאט און ער זעהט דא דאס קינד וויינט, דא א באטל, דא מוז מען לויפן איבערנאכט צו א דאקטער, דא איז עפעס געשעהן, דאס קינד איז אראפגעפאלן, דאס קינד פילט זיך נישט גוט. איז במילא די דריי זענען געבינדן, נישט חתונה האבן, נישט אפגעבן כבוד איינער פארן צווייטן, א בחור פאר א צווייטן, און נישט אפגעבן כבוד כיבוד אב ואם, דאס איז געבינדן איינס מיטן צווייטן. יעצט. כ'וועל ענק מסביר זיין וויאזוי די הייליגע חזל האבן געקוקט יעדע זאך מיט א העכערן קוק. ס'געפינען מיר אין די גמרא אין מסכת ברכות דף ה עמוד ב' שטייט דארט אזוי, רב הונא נחמצו לו ארבע מאות חביות יין, ער האט געהאט פיר הונדערט פעסער וויין און אלע זענען ליידער זויער געווארן, עסיג קאסט דאך נישט אזוי טייער ווי וויין. האט ער געהאט א גרויסן פארלוסט, איז ער געקומען צו די חכמים און ער האט זיי געפרעגט, לעיין מר במיליה, זאגט רש"י מען זאל מפשפש זיין די מעשים, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער איז נישט נחשד ער זאל מאכן א דינא בלא דינא, ער וועט נישט מאכן א דין אן א דין. דארף מען מאכן א חשבון הנפש. בקיצור ברענגט דארט אין די גמרא אז רב הונא האט געמאכט א חשבון הנפש וואס ער האט געטוהן שלעכט און ער האט עס פאראכטן, איז געשעהן גאר א נס אויכעט. ס'איז געשעהן אזוי, קודם אז דער עסיק איז צוריק געווארן צו גוטן וויין, און אויך איז געשעהן אז די פרייז פאר עסיק איז אזוי ארויף ווי ס'איז געווארן אזוי טייער ווי וויין. דאס איז וואס אונז דארף מיר זיך ארויסלערנען, קודם כל ווען ס'געשעהט איינעם עפעס א צרה חלילה, הייב נישט אן פילאסאפייזן, דער דאקטאר האט געזאגט, דער האט געזאגט, יענער, מען דארף קוקן וואס דער אייבערשטער זאגט, דאס איז די וויכטיגסטע זאך, די זעלבע אויך די תלמידים פון רבי עקיבא און אונז וואס אונז לערנען מיר וואסערע א דורכפאל זיי האבן געהאט נעבעך, דארף מען וויסן, מען האט עס נישט אומזינסט געשריבן, מען דארף זיך פון דעם עפעס ארויסלערנען, די ערשטע זאך דארף מען זיך ארויסלערנען. אז דער אייבערשטער מאכט מיט איינעם עפעס שלעכטס דארף מען מתבונן זיין מפשפש במעשיו זיין, מען זיצט, א בחור זיצט אין א ישיבה פֿיר און צוואַנציק שעה א טאג, ווייל אפילו ווען ער גייט שלאפן גייט ער שלאפן אין א דארמיטארי מיט אנדערע בחורים, און ער דארף זיך אויסלערנען האו טו געט עלאנג וויט בחורים נישט נאר ביים לערנען נאר אויך ביים עסן און אויך ביים שלאפן, איך געדענק איך האב געלערנט אין די ישיבה אין ארץ ישראל. און פרייטאג נאכמיטאג האט מען זיך אביסל אראפגעלייגט שלאפן, איז געווען דער מענטש וואס ער איז געשלאפן אינעם זעלבן צימער פון מיר, איך האב געהאט צוגעמאכט די פענסטער ווייל ס'איז געווען אביסל קאלט, און ער האט עס געעפנט, בין איך געגאנגען, כ'האב נישט געזאגט גארנישט, ער האט זיך אראפגעלייגט ביי זיך שלאפן אביסל, האב איך עס נאכאמאל צוגעמאכט. איז ער געגאנגען ער האט מיר דערלאנגט א פראסק. עניוועי, איך האב גארנישט געענפערט, כ'האב עס געלאזט צוגעמאכט, ער האט עס שוין נישט געוואלט עפענען אויך נישט ווייל ער האט שוין דערלאנגט א בחור א פראסק. בערך א שעה שפעטער מיר זעמיר אויפגעשטאנען מיר זעמיר געגאנגען צו קבלת שבת אין בית מדרש קומט ער צו און ער נעמט זיך ביטערליך וויינען ער זאגט אז איך האב דיר געקענט געבן א פראסק בין איך געווען מסתם אינגאנצן פארלוירן ווייל אזא זאך געשעהט נישט צו מיר. איז וויל איך דיך בעטן א טובה, זיי מיר מוחל. יאך האב דיר געגעבן א פראסק אבער כ'האב עס נישט געטארט טון, כ'האב מיך נישט געטארט אזוי שטארק פארלירן צו געבן יענעם א פראסק, דאס איז געווען אמאל א בחור אין א ישיבה, מ'האט געוויסט מ יו העוו טו געט אלאנג וויט עווריבאדי, און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, אפילו ווען א מענטש פאלט, ווי נידריג ער פאלט, וויפיל כשלונות ער האט, זאל ער ווייטער טון תורה און מצוות און ער זאל לערנען און דאווענען, ווייל ער דארף גלייבן אז נאך די גרעסטע נפילה וואס ער האט, עט ער נאך אויפשטיין, און ער וועט נאך מצליח זיין, און ער וועט נאך שטייגן. פון וואו זעה מיר דאס? רבי עקיבא האט געהאט דעם גרעסטן דורכפאל וואס איז נאך געווען, שטעל דיר פאר א ישיבה, ער האט פארלוירן אלע פֿיר און צוואַנציק טויזנט תלמידים, ער האט זיך נישט פארלוירן, ער איז אליין געלאפן זוכן נאך אפאר תלמידי חכמים פאר וועם ער זאל קענען איבערגעבן די הייליגע תורה. יעצט, מען דארף זייער שטארק געווארענט זיין אז מען לערנט אין א ישיבה, נישט צו באליידיגן א בחור, מען זאל חלילה נישט ברענגען א בחור פון די כלים, און דאס איז די וויכטיגסטע זאכן זאל מען זיך אפלערנען פון די ספירה. יעצט, נישט נאר דער בחור דארף זיין געווארענט ער זאל נישט זיין אן עזות פנים פאר א צווייטן, און מכל שכן נאך ער טאר נישט זיין אן עזות פנים פארן ראש ישיבה און פארן משגיח און פאר די איינגעשטעלטע און אפילו פארן קעכער אויך נישט. נישט נאר דאס דארף ער זען און וואטשן, ער דארף אז די רבנים מיט די תלמידי חכמים מיט די מגידי שיעורים מיט די הנהלה צווישן זיך דארפן אויכעט זייער שטארק וואטשן אז איינער זאל חלילה נישט פוגע זיין בכבוד פון דעם צווייטן. רבותי איך וויל ענק פארציילן א מעשה וואס ווען נישט די גמרא ברענגט עס און רשי זאגט דעם טייטש וואלט איך עס אין לעבן נישט געטרויט זיך צו דערציילן. נאר אז ס'איז א גמרא איז עס געדרוקט. און וואס רש י זאגט א טייטש ווארט איז ממש ס'כאפט א ציטער. יעצט וויל איך איר זאלט אויסהערן. די גמרא ברענגט אין מסכת בבא מציעא דף פ ד עמוד א' ברענגט די גמרא אזוי. כ'ווייס נישט ס'איז געווען ר' יוחנן מיט ריש לקיש. יעצט ברענגט די גמרא דא אזא מעשה. יומא חד איין טאג. קא סחי רבי יוחנן בירדנא, איז רבי יוחנן געשווימען אין ירדן, חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה, האט ריש לקיש געזעהן אז רבי יוחנן שווימט אין ירדן, איז ער אויך אריין געשפרינגען אין ירדן צו שווימען, יעצט רש י זאגט אונז צו ריש לקיש ליסטים היה, ער איז געווען א גענגסטער א גנב, אמר ליה האט זיך אנגערופן רבי יוחנן צו ריש לקיש'ן, חילך לאורייתא, דו האסט אזא כח, ביסט אזוי אריינגעשפרינגען, דו וואלסט געווען זייער גוט צו נעמען אויף דיר דעם עול תורה. אמר ליה, האט ריש לקיש צוריק געענטפערט פאר רבי יוחנן, שופרך, דיין שיינקייט לנשי איז זייער גוט פאר פרויען, ביסט אזא שיינער מענטש אז אלע פרויען קוקן אויף דיר. כידוע רבי יוחנן איז געווען זייער א שיינער מענטש, ער האט געזעסן ביי די מקווה ווי פרויען האבן זיך געטובל'ט, און ווען זיי זענען ארויסגעקומען האבן זיי געקוקט אויף אים, און ווען זיי זענען אהיימגעגאנגען וואוינען מיט זייערע מענער האבן זיי געהאט שיינע קינדער אזוי ווי רבי יוחנן. עס איז אזוי מען מעג קוקן און טראכטן פון אן אנדערן מאן, אויף דעם איז שוין דא הונדערטער תירוצים, דער תירוץ איז זיי האבן נישט געטראכט ווי זיי וואוינען מיט רבי יוחנן, ווי זיי האבן תשמיש מיט רבי יוחנן, זיי האבן נאר געטראכט פון זיין שיינע צורה. ס'דא נאך אסאך אנדערע תירוצים אויך. על כל פנים, לאמיר גיין יעצט ווייטער. אמר ליה, האט רבי יוחנן געזאגט פאר ריש לקיש'ן, אי הדרת בך, אויב דו טוסט תשובה, און דו ווערסט אויס רויבער, יהיבנא לך אחותי, וועל איך דיר געבן מיין שוועסטער, דשפירא מינאי, זי איז נאך שענער פון מיר. בקיצור, ער האט אים געוואלט צוציען צו תורה, באלד וועל איך רעדן, ער האט אים געזאגט אויב דו טוסט תשובה אי הדרת בך, וועל איך רעדן דא צו ער איז געווען אמאל א ישיבה בחור און נאכדעם איז ער געווארן א ליסטים, און נאכדעם איז ער צוריק געקומען צו תשובה און צו ווערן ווייטער א גרויסע אמורא ווי ריש לקיש, אדער האט ביז יעצט האט ער נאך נישט, איז ער נאך בכלל נישט געווען א ישיבה בחור נאר האט יעצט אנגעהויבן, אבער לאמיר רעדן באלד פון דעם. אבער דאס איז אויך נישט דער מכוון וואס איך וויל ארויסברענגען. בקיצור, קיבל מיני' האט ער זיך מקבל געווען אויף זיך דעם עול תורה. ער האט געזאגט, יא, איך גיי צוריק ווערן א ישיבה בחור. יעצט, בעי למהדר לאתויי מאני' ער האט געוואלט צוריק גיין ברענגען זיינע קליידער, ולא מצא, און ער האט נישט געקענט. פארוואס האט ער נישט געקענט? נישט געקענט אזא שפרינג טון ווי ער האט ביז יעצט געטון, ווייל וויבאלד ער האט אויף זיך מקבל געווען דעם. עול תורה איז ער שוואך געווארן. עטס זעטס דא ליגט קודם כל א באהאלטענע זאך אין די גמרא, ער האט אים געזאגט ער זאל מקבל זיין דעם עול תורה, רש י זאגט חילך לאורייתא כמה כח יפה לסבול עול תורה, און אויכעט יעצט זאגט רש י ולא מצי לקפוץ כבראשונה דמשקיבל עליו עול תורה תשש כוחו דאס איז דער עול תורה, כ'על איך באלד אביסל אריינגיין וואס דאס איז דער עול תורה, עניוועי. זאגט די גמרא הדר אקרייה האט זיך גענומען לערנען ואתנייה ער האט געדאווענט ער האט געלערנט ושוייה גברא רבא און ער איז געווארן א גרויסער מענטש ער איז געווארן א גרויסער מענטש ריש לקיש דער ירושלמי ברענגט אז ער האט געפאסט דרײַ הונדערט תעניתים ער האט אויף זיך מקבל געווען אזאלכע עינויים קשים פאר די אלע יארן וואס ער איז געווען א א גנב א גזלן ער האט אפגעשטעלט אין די וועלדער מענטשן מען האט זיי באגנבעט און בארויבט שוין זאגט די גמרא ווייטער. יום אחד איין טאג הוו מפלגי בי מדרשא, ס'איז געווען א מחלוקת אין בית מדרש, וואס איז געווען די מחלוקת, ס'איז דא א משנה וואס די משנה ברענגט אין מסכת כלים, הסייף א שווערד והסכין און א מעסער והפיגיון און אזא שפיז, עס איז אלץ אין מסכת כלים פרק י ד משנה ה, והרומח. און אַ שװערד, דאָס איז אַזאַ געבױגענע שװערד, ומגל-יד, ומגל-קציר, דאָס מײנט מען, װען מע גײט שנײַדן די תּבֿיעה, איז דאָ אַזאַ לאַנגע אײַזן, זײער שאַרף, אָבער עס איז אײַנגעבױגן אַזױ װי אַ יו, און מע קען דערמיט שנײַדן די תּבֿיעה. יעצט האָט זיך געטאָן אַ מחלוקת אין שול, מאימתי מקבלים טומאה פֿון װען? יעצט, דאָס איז קלאָר, אַז ס'איז מקבל טומאה משעת גמר מלאכתו. אַזױ זאָגט די גמרא, דאָס װײס מען פֿאַר אַ כּלל. עס איז פערטיג א כלי פון די גמר מלאכה קען עס מקבל זיין טומאה. יעצט האט זיך אנגעהויבן א מחלוקת אין שול ומאימתי איז גמר מלאכתן. פון ווען הייסט עס גמר מלאכה? איז רבי יוחנן אומר איז רבי יוחנן זאגט משיצרפם בכבשן יעדע זאך די אייזענעס אין דער אלטער היים פלעגט מען אריינלייגן אין אזא אויוון און ס'האט געברענט זייער הייס און דאס האט עס געמאכט ס'זאל ווערן שטארק. און דעמאלטס הייסט עס די גמר מלאכה. ריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט ניין, נאכדעם וואס מען לייגט עס אין א הייסן אויוון טוט מען עס אריינלייגן נאכדעם אין קאלט וואסער ס'זאל זיך אפקילן, און די קאלט וואסער גיבט דאס א צי צאם צוריק די אייזן אז ס'ווערט מורא'דיג שטארק. איז ריש לקיש אמר ריש לקיש זאגט משיצחצחן במים פון ווען מען וואשט עס אפ מיט וואסער נישט פון ווען מען האט עס שטארק געמאכט מיט די היץ פונעם אויווען נאר פון ווען מען האט עס קאלט געמאכט אמר ליה האט זיך אנגערופן רבי יוחנן צו ריש לקיש'ן ליסטאה בליסטיותיה ידע, א גענגסטער וואס האט צוטוהן געהאט מיט די אלע שווערדן און מיט די אלע פיילן און מיט די אלע אייזענעס מיט די פגיון מיט דעם רומח, אזא גענגסטער פארשטייט גוט צו זיין גענגסטעריי. איז רש"י מסביר לפי שהיית ליסטים, דו ביסט דאך געווען א ליסטים, אתה בקי באותן כלי אומנות ליסטיות, ביסטו גוט באקאנט אין דעם. עטס הערט'ס א גמרא. מען דארף שוין נישט ווייטער גיין ס'רעדט שוין פון זיך אליין. אמר ליה רופט זיך אן ריש לקיש ומאי אהנת לי, וואס האב איך דעמאלטס געדארפט ווערן אן ערליכער איד וואס כ'האב נישט געקענט זיצן דארט מיט די גענגסטער קלאב התם רבי קרו לי דארט האט מען מיך גערופן רעבע איך בין געווען דער הויפט פון אלע גענגסטערס און הכא רבי קרו לי דא האט מען מיך אויך גערופן רעבע נו וואס האב איך געדארפט טשענדזשען דארטן פון דא איז דער מסור מסביר אז פון דעם זעהט מען אז ער איז שוין געווען א ישיבה בחור אמאל, און תוס' זאגט עס אויך באריכות אין דיבור המתחיל אי הדרת בך, זאגט תוס' מכאן אומר רבינו תם דריש לקיש מתחילה ידע הרבה אלא שפרק עול תורה ונעשה עם הארץ ועסק בליסטיות, בקיצור תוס' ברענגט נאך א ראיה ווייל ס'שטייט אין כל כתבי אמר ריש לקיש לרבי יהודה נשיאה כך מקובלני מאבותי אזוי האב איך מקובל פון מיינע עלטערן ואמרי לה מאבותיך. ער האט אים געזאגט כ'האב פון רבי יהודה הנשיא'ס עלטערן מקובל כל עיר שאין בו תינוקות של בית רבן און א שטאט וואס איז נישט דא תינוקות של בית רבן אינה עיר ווייזט אויס אז ער האט אויכעט געמוזט לערנען אלס יונגל אין חדר בקיצור ער האט געכאפט אזא זעץ פון דעם רבי יוחנן אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן בקיצור פריער האב איך אים געזאגט אז רבי יוחנן האט געזאגט ריש לקיש'ן אז דו'סט תשובה טוהן צו מקבל זיין דעם עול תורה געב איך דיר מיין שוועסטער סאו בעסיקלי איז ער געווען א שוואגער מיט אים. חלש ריש לקיש, איז ריש לקיש געווארן שוואך פון דעם, ער האט נישט געקענט צו זיך קומען, ער איז קראנק געווארן, אתאי אחתיה, ס'איז געקומען זיין שוועסטער קא בכה, זי האט אנגעהויבן צו וויינען צו אים, אמרה ליה, האט אים געזאגט, וואס האסטו געטון, עשה בשביל בני, טו פאר מיינע קינדער, מיין מאן וועט שטארבן, ריש לקיש וועט שטארבן, וועל איך נישט האבן ווער ס'זאל אויפכאווען די קינדער, אמר לה האט ער איר געזאגט, ס'דא א פסוק אין ירמיה מ"ט וואס גייט אזוי, עזבה יתומיך, אני אחיה. ואלמנותיך עלי תבטחו, אזוי שטייט אין פסוק, דאס טייטש אזוי, אפילו עס וועט זיין יתומים, איך וועל בלייבן לעבן, איך וועל נעמען קער פון זיי, און ווען די אלמנה זאל זיך פארלאזן אויף מיר, איך וועל אויכעט נעמען קער פון איר. דאס מיינט עזבה יתומיך אני אחיה ואלמנותיך עלי תבטחו.
דער קיצור, זאגט די גמרא. נח נפשיה דרבי שמעון בן לקיש איז אזוי קראנק געווארן פון דעם שטעך ווארט וואס רבי יוחנן זיין שוואגער האט אים געגעבן, אז ער איז קראנק געווארן און ער איז געשטארבן, והוה קא מצטער רבי יוחנן בתריה טובא, און רבי יוחנן ס'האט אים רש י זאגט ער האט זיך זייער מצער געווען מתחרט ס'האט אים לייד געטון על שהמיתו. ווייל דורך אים איז ער געשטארבן, ער האט אים געהארגעט, רבי יוחנן האט געהארגעט ריש לקיש'ן, יעצט. אויך זאגט רש י שלא היה מוצא תלמיד ותיק כמותו, ער האט נישט געהאט נאך אזא מין גוטן תלמיד ווי ער. עניוועי, זאגט די גמרא ווייטער, אמרו רבנן, האבן די רבנן געזאגט, מאן ליזיל ליתביה לדעתיה, וועמען מיר נעמען ער זאל בארואיגן דעם רבי יוחנן, ער איז דאך אינגאנצן צובראכן און צוהארגעט. זאגט די גמרא ניזיל מ'וועט ברענגען רב לאזר בן פדת. רב לאזר בן פדת געווען אן אמורא, איך האב אייך שוין פארציילט אמאל, זיין קו איז ארויסגעגאנגען אום שבת. פרעגט די גמרא ווי האט רב פדת געהאט א קו, זאגט די גמרא ס'איז אינגאנצן נישט זיין געווען, געווען אן ארעמאן, ער האט נאר נישט מוחה געווען, עניוועי רב לאזר בן פדת דמחדדין שמעתתיה ער איז געווען א מוראדיגער חריף, אזל איז ער געגאנגען יתיב קמיה איז ער געזעסן פאר דער רבי יוחנן, און ער האט אים געוואלט בארואיגן, זאגט ער, הער אויס, כל מילתא דהוה אמר רבי יוחנן, יעדע זאך וואס דער רבי יוחנן האט אונז געלערנט, אמר ליה תנא דמסייע לך, וועל איך דיר ברענגען א תנא וואס ער וועט זיין מסייע צו דיר אז ס'איז אמת וואס דו האסט געלערנט, מיט אנדערע ווערטער, ער גייט יעצט זאגן פאר רבי יוחנן אז אלעס וואס דו האסט מיט אונז געלערנט, וועל איך דיר צוברענגען מיט מיין חריפות א תנא וואס דער תנא, וועט אויכעט האבן געהאט געזאגט אזוי. אמער, האט זיך אנגערופן רבי יוחנן, את כבר לקישא בר לקישא? דו גלייכסט דיך צו צו ריש לקיש'ן? מיט דיין גאנצע חריפות גלייכסטו דיך צו צו ריש לקיש'ן, דו קומסט דאך נישט צו צו אים. הער א מעשה, כי הוה אמינא מילתא, ווען איך האב געזאגט א זאך, הוה מקשי לי עשרין. וארבע קושייתא, ווען איך האב געזאגט א זאך האט ריש לקיש מיך געפרעגט פֿיר און צוואַנציק קשיות, ומפרקינא ליה איך האב אים געענפערט עשרין וארבע פירוקי, פֿיר און צוואַנציק תירוצים, יעצט אין דעם איז אויך דא, ס'איז דא וואס זיי האלטן ער האט אים געענפערט אויף יעדע זאך פֿיר און צוואַנציק תירוצים, ס'איז דא וואס זיי זאגן ער האט אים געפרעגט. פֿיר און צוואַנציק קשיות האט ער אים געענטפערט נאר פֿיר און צוואַנציק תירוצים ס'איז דאך נישט קיין חילוק אבער אפילו ווען ער האט אים נאר ווען געענטפערט אויף יעדע איינע קשיא א תירוץ איז דאך עס א מוראדיגע זאך און ממילא רווחא שמעתתא וואס איז געשעהן אין בית מדרש איז געגאנגען א רויך ס'האט געפלאקערט רבי יוחנן האט געזאגט א סטעיטמענט קומט ריש לקיש און ער פרעגט א קשיא אויף דעם. זאגט רבי יוחנן א תירוץ אויף דעם, און די בית מדרש פארשטייט די סברה און מען האלט מיט ס'טוט זיך א גאנצע זאך פלפול און די גאנצע שול לעבט אויף, סאו גייסטו מיר זאגן אז ואת אמרת איך איך האב מיט אים געהאט יעדעס מאל פֿיר און צוואַנציק קשיות און פֿיר און צוואַנציק תירוצים און די שול איז געפארן אויף רעדער ואת אמרת און דו גייסט מיר זאגן אז תנא דמסייע לך, איך גיי דיר ברענגען א ראיה אויף אלעם וואס דו האסט געזאגט. וואס איך האב געזאגט איז אמת, אזוי האט. רבי יוחנן געזאגט פאר רבי אלעזר בן פדת. כ'האב געלאכט פון דעם, דאס איז נישט וואס איך דארף, זאגט ער אזוי, אטו לא ידענא דשפיר קאמינא, איך ווייס דען נישט אז איך זאג גוט, דו דארפסט מיר ברענגען א תנא דמסייע, עניוועי ער האט זיך נישט געקענט בארואיגן, הוה קא אזיל איז ער געגאנגען.

עד דשף דעתיה מיניה. כ'גיי ענק זאגן וואס רשי זאגט, איך וואלט עס נישט געזאגט, מ'טאר עס נישט זאגן, מ'טאר עס נישט טראכטן, רבי יוחנן וואס אונז לערן מיר זיין תורה, דער פון די גדולי אמוראי, זאגט רשי עד דשף דעתיה נעקרה ממנו דעתו, ס'איז אים נעבעך אויסגעריסן געווארן דער שכל, ונשתטה, איך וויל נישט זאגן וואס דאס איז טייטש ונשתטה, פרעג דעם רבי אין חדר וואס טייטש ונשתטה, הערטס וויאזוי ס'האט זיך אויסגעלאזט מיט רבי יוחנן, די חכמים האבן דאס געזען. אז ער איז נעבעך געווארן נעבעך נשתטה, בעו רח רבנן רחמי עליה, האבן די חכמים געבעטן ביים אייבערשטן רחמנות, האבן מתפלל געווען אויף אים ונח נפשו און ער איז געשטארבן ווען ער איז געווען נשתטה. רבותי איך דארף נישט ווייטער גיין, איך דארף שוין נישט ווייטער גיין, מען רעדט נישט ווי א בחור איז נישט נוהג כבוד פארן צווייטן, איין מגיד שיעור פארן צווייטן, ווייל רבי יוחנן און ריש לקיש זענען געווען אין די זעלבע געגנווארט, זענען געווען גרויסע בעלי פלפולים, זענען געווען אמוראים, און זיי האבן זיך נישט אפגעגעבן כבוד איינער פארן צווייטן, אלעס וואס ער האט אים געזאגט איז איין ווארט, מען רעדט דא פון אזאלכע טולס, הסייף והסכין, און דו לסטאה ביסט געווען א גענגסטער א גנב א רויבער, איז במילא בלסטיותיה ידע, דו קענסט זייער גוט די זאכן, רבותי ס'איז דורך געגאנגען די צייט וואס מען האט געציילט ספירה, די גאנצע ספירה. טרויריגע טעג וואס ס'איז געשטארבן די תלמידים פון רבי עקיבא וואס זיי האבן נישט נוהג כבוד געווען איינער פאר דעם צווייטן. די גמרא ברענגט א מעשה דא פון רבי יוחנן מיט ריש לקיש, כאטשיג רבי יוחנן האט דאך מקרב געווען ריש לקיש צו תורה האט אים געגעבן זיין שוועסטער און ער האט אזא הנאה געהאט פון זיין פלפול וויאזוי ער איז געזעסן אין בית מדרש ער האט אים געזאגט איין ווארט ער האט דאך אים געגעבן קרעדיט אן אמת ער האט דאך אים געזאגט א גוט ווארט אזוי ווי דו ביסט אמאל געווען א גזלן איז במילא פארשטייסטו גוט צו די אלע כלים פון הסייף פון די זאכן. א קליין ווארט וואס האט אים אוועק גענומען, ער איז געשטארבן ריש לקיש, און רבי יוחנן האט זיך נישט געקענט מוחל זיין ער איז אויך געשטארבן. יעצט איך וויל ענק זאגן ס'איז דא א גמרא אין מסכת ברכות, די גמרא אין מסכת ברכות לערנט אונז א מורא'דיגע זאך, די גמרא זאגט אז רבי יוחנן האט געהאט צען קינדער, און זענען אלע געשטארבן ביי זיין לעבן. ברענגט די גמרא פונעם לעצטן קינד האט ער אראפגענומען א ביין, האט איבערגעלאזט א ביין, א פינגערל, א ביין, און האט עס אריינגעלייגט אין אזא טיכל, און ווען ס'איז נעבעך איינעם געשטארבן א קינד, און דאס איז דאך א מורא'דיגער צער וואס מ'קען דאס נישט אויסהאלטן, איז רבי יוחנן געגאנגען מנחם אבל זיין, און ער האט געזאגט דין בירא דבירא, דאס איז דער ביין פון מיין צענטן און פון מיין יונגסטן קינד וואס כ'האב אים באגראבן נעבעך, אזוי האט רבי יוחנן געזאגט. דער רבי יוחנן איז געווען דער מענטש וואס ער האט געקענט נעמען דעם גאנצן ווייטאג פון פארלירן קינדער, נישט איינס נאר א גאנצע צען קינדער, און ער האט געקענט נאך ארומגיין אין די גאנצע שטאט מחזק זיין יעדן מענטש וואס האט פארלוירן א קינד. דא ווען ס'איז געווען די פרשה מיט ריש לקיש, ער האט געזאגט איין שלעכט ווארט איז ריש לקיש געשטארבן, און נאכדעם איז ער אליינס געווארן נשתטה. ס'ממש ס'איז הארץ רייסעניש וואס דא גייט פאר. ס'דא ראש ישיבות וואס זיי עפענען ישיבות, די בחור איז ביי זיי ווי א שמאטע, די בחור איז ביי זיי גארנישט, זיי פליקן אריין דעם בחור, זיי דיגרעידן דעם בחור, זיי מאכן אים ביליג, זיי מאכן אים אש און פארעך. קודם ביז זיי נעמען אים אריין, און יעדן זמן נאכאמאל ווען מען דארף נאכאמאל מאכן די ריסערטיפיקעישן ווי מען רופט דאס, אזוי ווי מעדיקעיד און פוד סטעמפס מאכט צרות פאר יעדן מענטש וואס ער האט עס, אזוי ווען מען דארף ריסערטיפייען אזוי מאכן די ראשי ישיבות אויך צרות, זיי טוען עס ריסערטיפייען און ס'טוט זיך און ס'מאכט זיך, און מען זאגט פארן בחור מיעסע זאכן, מען דיגרעידט אים, מען ביליגט אים, דו האסט לעצטן זמן גארנישט געלערנט. אנשטאט מען זאל אים זאגן הער אויס, לעצטע זמן איז אפשר נישט געווען די בעסטע זמן, אבער ס'איז געווען בעסער ווי ווען דו דרייסט דיך אין די גאס, טריי דעם זמן ס'זאל זיין בעסער. קודם האקט מען אים אראפ, און נאכדעם גייען די בחורים, זיי ווערן נישט נשתטה, נע, זיי האבן נישט קיין פראבלעם מיט דעם. ריש לקיש האט געהאט א פראבלעם ווייל מ'האט אים באליידיגט אין שול, ר' יוחנן האט געהאט א פראבלעם ווייל ער איז געווען ווער ס'האט אים באליידיגט. אבער די היינטיגע בחורים, זיי נעמען זיך לאכן פון תורה, זיי נעמען זיך לאכן פון ישיבה, זיי נעמען זיך לאכן פון יעדע זאך וואס האט אין זיך צו טון יראת שמים און ערליכקייט, און זיי נעמען זיך לאכן אפילו פון עניני אמונה בהשם. איך רעד מיט די בחורים, ס'איז ממש אן אומגליק וויאזוי זיי פארקריכן. סאו דאס דארף מען אונז אנהייבן זיך שטארק שטארק צאמצונעמען, און מ'דארף אנהייבן צו לערנען. וויאזוי זיך אויפצופירן מיט בחורים, און נאכדעם דארף מען זיך אנהייבן אויפצולערנען וויאזוי מען זאל זיך אויפפירן איין בחור מיטן צווייטן. דו קענסט איינעם אמאל וויי טון און דאס קיינמאל נישט וויסן וואס דא איז געשען. כ'האב דיר שוין פארציילט די מעשה, כ'קען עס פארציילן נאכאמאל. ס'איז ביי מיר זייער א חשוב'ע מעשה. איך האב געלערנט אין ארץ ישראל אין וויזשניץ אין בני ברק. אין שנת תשכ"ו, כ"ז, כ"ח און כ"ט. איך געדענק נישט וועלעכן זומער ס'איז געווען. געפארן בין איך לערנען אין ווינטער תשכ"ו, און דאס איז געשען א זומער בין הזמנים פון די זומער זמן. כ'געדענק נאר נישט צו ס'איז געווען כ"ו, צו כ"ז, צו כ"ח, צו כ"ט. קענטס עס אויסרעכענען ווייל איך גיין געבן אלע סימנים און איך בין זיכער מ'קען עס טרעיסן. איך זיץ צו לערנען אין די ישיבה, און צום נייעם זמן, ראש חודש אייר, מען זעצט זיך לערנען מיט א פרישקייט, מיט א התלהבות, און א בחור קומט צו מיר צו, ער זאגט, ר' נחום, איך וויל מיט אייך רעדן. פארוואס ער האט פונקט מיך אויסגעוועלט ווייס איך אויך נישט, ווייל דעמאלטס בין איך געווען ממש א נייער בחור, אפשר איין יאר אדער צוויי יאר דארט, און איך בין נישט געווען אזא פאפולערישער בחור, זיכער נישט אזוי ווי איך בין היינט א פאפולערישער מענטש וואס די גאנצע שטאט האט מיך געלייגט אין חרם. עניוועי, בין איך געזעסן און געלערנט, זאגט ער איך וויל מיט אייך רעדן א מינוט, זאג איך אים פיין, וואס ווילסטע, זאגט ער איך וויל נישט אין בית מדרש, קום ארויס, זאג איך אים גוט, יעצט דעמאלטס, שיכון וויזשניץ איז געווען ווי מען זאגט ס'איז נאך געווען א דארף, ס'האט נאך נישט געהייסן קרית וויזשניץ, אבער מ'האט געקענט גיין א שפאציר, קיין וואלד איז נישט געווען, קיין ביימער איז נישט געווען. כ'מיין, ס'איז געווען זייער צניעות'דיג, מ'האט נישט געדארפט מורא האבן אז איינער וועט טאטשן דעם צווייטן, דעמאלטס האב איך נאך בכלל נישט געוואוסט פון די זאכן, עניוועי, בין איך געגאנגען מיטן אראפ דעם בארג, און דארט איז דא, אויפן בארג אונטן איז דא אזא פאז, א דלק וואס ער פארקויפט געזאלין, כ'בין אראפגעגאנגען דעם בארג, ס'איז דא א ראוד, און איך קום אן ביז לעבן די דלק, דארט איז געווען ממש נישט געווען קיין בנינים, גארנישט, מ'האט געקענט, אזוי פון אויבן האט מען געקענט אראפקוקן ביז אראפ, עניוועי. זאגט מיר דער בחור איך וויל דיך פרעגן עפעס, נחום איך וויל דיך עפעס פרעגן אבער דו מוזט, איך בעט דיך א טובה זאלסט קיינעם נישט זאגן איך האב דיך געפרעגט, זאגט ער איך וויל דיך פרעגן עפעס, איך האב געהערט זאגן ס'איז דא א וואסער ווי מען קען גיין שווימען אין תל אביב, און איך וויל זייער שטארק גיין שווימען דארט, זאג מיר ווי דאס איז, וועלכן באס מען נעמט צו פארן, זאג איך דעם בחור איך וויל דיר עפעס זאגן, דו ווייסט. דו האסט געמאכט א מיסטעיק אויב דו האלטסט ביים גיין שווימען אין תל אביב אין מיין וואסער, איך מיין ס'איז צניעות'דיג, ס'איז דא א פלאץ וואס איז אפגעטיילט מענער און פרויען, א גאנץ בני ברק גייט דארט שווימען, דער חזון איש איז אויך געגאנגען, ס'הייסט תל ברוך, דער חזון איש איז געגאנגען שווימען, ס'איז געווען זייער הייס, דער חמסין אין בני ברק, ס'איז זומער, קיין עירקאנדישאן נישט געווען, איז זיך געגאנגען אביסל אפקילן, מיר דערציילט א תלמיד פון חזון איש וואס ער איז מיטגעגאנגען מיטן, ער דערציילט, ער מיטן לאנגן העמד, און מיט די לאנגע רבינו תם גאטשעס, זיך אויסגעטוהן די שיך מיט די זאקן, און ער איז אריין געגאנגען אין וואסער, זיך אראפגעזעצט אויפן זאמד אין וואסער, עניוועי, זאג איך דעם בחור ס'איז נישט קיין עוולה צו גיין שווימען, בכלל נישט קיין עוולה, נאר נישט אין די ישיבה וואו דו ביסט געקומען לערנען, אין וויזשניץ אז דו עסט גיין שווימען ווארפט מען דיך ארויס דעם נעקסטן טאג, דו קענסט אפילו נישט צוריקקומען דא. איז דאך א העכסט הויך חסידישע ישיבה, איז אויב דו ביסט, כ'מיין, געקומען דא לערנען, איז אדער זוך דיר אן אנדערע ישיבה וועסטו קענען גיין שווימען, אדער מוזטו מוותר זיין אויפן שווימען. טשא, דער בחור טראכט א מינוט צוויי, ענד הי ברעיקס דאון, ענד ער האט אנגעהויבן אזוי צו וויינען, איך האב עס נישט געקענט צוקוקן, ער זאגט מיר נאכדעם, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך וויל נישט גיין שווימען, איך וויל מיך גיין דערטרענקען. פארוואס זאלסטו דאס וועלן טון? זאגט ער, איך וועל דיר דערציילן. כ'האב אלע יארן געלערנט אין חדר, און יעדעס יונגל האט מיך געטשעפעט, פרה אדומה א רויטע קו, אדומה תמימה גאנץ רויט. ווייל ער איז געווען א רויטער. כ'האב אייביג געזאגט פאר מיין טאטן, טאטע איך האלט עס נישט אויס, יעדער טשעפעט מיט מיר, ער זעט אין די גמרא. ריש לקיש האט עס אויך נישט אויסגעהאלטן, נאך כאטשיג ער איז געווען אן אמורא, וואס אונז לערנען מיר זיין תורה שוין טויזענטער יאר און דאס וועט אונז באגלייטן אין גן עדן ווען מען וועט שטארבן לו און נאכדעם לעתיד לבוא ווען משיח וועט קומען ביז נאכן אלף השביעי וועט עס אונז באגלייטן, ריש לקיש האט עס אויך נישט געקענט דורכטראגן, ער איז קראנק געווארן און געשטארבן, עניוועי. בקיצור זאגט ער. כ'האב אלץ געזאגט מיין טאטן איך קען עס נישט אויסהאלטן, בקיצור מיין טאטע האט מיר געזאגט לאמיך דיר זאגן, דא אין אמעריקע איז מען אביסל פראסטער, עסט קומען אויף ארץ ישראל עסט ווערן א בחור'ל, כ'וועל דיך שיקן אויף ארץ ישראל, עסט לערנען וויזשניצער ישיבה, דער איד איז א וויזשניצער חסיד, וועסטו זען דארט לעבט מען אין א העכערקייט, ס'איז אן אנדערע אטמאספער, קיינער וועט דיך נישט טשעפענען, און ס'וועט אדורכגיין. זאגט ער כ'האב געציילט ספירה יעדן טאג ווען ווער איך שוין פערצן פיפצן מיין טאטע זאל מיך קענען שיקן, ס'האט געדוירט אפאר יאר, כ'האב אבער גענומען די פעין אביסל לייכטער, ווייל כ'האב דאך געוואוסט ס'איז דא ווי מ'זאגט די לייט עט די ענד אוו די טאנעל, אבער למעשה ס'איז געווען א שווערע פעין, עניוועי איך בין שוין געווארן פערצן האלב פופצן, מיין טאטע האט געזאגט ס'איז שוין אין די צייט קענסט פארן, און ער האט מיך געשיקט אויף ארץ ישראל אין וויזשניצער ישיבה צו לערנען תורה אין בני ברק, עניוועי אין רבי עקיבא'ס שטאט, הלך אחר בית דין יפה פון בית דין רבי עקיבא אין בני ברק. עניוועי, ער קומט אן און ער פרייט זיך, ער גייט אראפ פון פליגער, ער פאקט זיך צאם די פעק, ער נעמט א קאר סערוויס, א טעקסי, א מונית, און ער קומט אריין ביז בני ברק, דא האבן אים שוין די בחורים אפגעווארט, אזוי פלעגט זיין, די בחורים פלעגן אפווארטן, מ'האט אים אריינגעטראגן אין זיין צימער, מ'האט אים געהאלפן אויספאקן, און מ'האט אים ווי מ'זאגט אריינגענומען, ער איז אחד משלנו, איז איינער פון אונזעריגע.

און איך פיל איך האב נישט קיין שום ריזען צו בלייבן לעבן, מיין לעבן איז פאריבער, כ'וועל דאך בלייבן רויט עניוועי, ס'וועט אזוי אנהאלטן, און איך זאג דיר די אמת, איך האב זייער חושש פארן פגם פון מיין משפחה, אז איך וועל נעמען דא א מעסער אין קאך און כ'וועל מיך שעכטן, וועט קיינער אין מיין משפחה מער נישט קיין שידוך טון. אז אזוי וועל איך הייסן א בחור וואס איך בין געפארן שווימען און איך האב נישט געקענט שווימען און איך האב מיך דערטראנקען בלייב איך א העלד א הירא און איך וועל בלייבן א רחמנות און מיין טאטע און מיין מאמע וועט אויפלעבן און זיי וועלן חתונה מאכן די קינדער מיט אזאלעכע ביטערע צרות דארף א בחור'ל ארום גיין עניוועי וואס זאג איך דעם בחור אזוי לאמיך דיר עפעס זאגן דו דארפסט זיך וועגן דעם נישט נעמען דאס לעבן איך וועל רעדן מיט די בחורים איך האב א שפראך איך וועל זיי זאגן אז מען זאל עס נישט טון, כ'וועל זיי עס מסביר זיין. שוין, דעמאלטס איז געווארן לאנטש, בין איך צוגעגאנגען צו די בחורים מיטאג, כ'האב אויסגעקלאפט, כ'האב געזאגט רבותי, איך וויל ענק עפעס זאגן, כ'האב געמאכט זיכער אז דער בחור איז נישט דארט, כ'האב זיי געזאגט איך וויל ענק עפעס זאגן, ס'איז געקומען איינער פון אמעריקע א בחור, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, ווייל איך וועל זאגן זיין נאמען וועט ער זיך זייער שעמען, ער איז געווען דא ביים דאקטער, יעצט איך פלעג גיין מיט די אלע בחורים, צו די דאקטוירים אויף תל אביב, און איך פלעג אויך גיין זיך צושטעלן אין מיליטער. די אמעריקאנער בחורים האבן זיך געמוזט שטעלן צום דרעפט אויף אמעריקע, אינעם קאנסול אין רחוב הירקון אַכט און אַכציק. דער קאנסול האט מיך געקענט ווייל כ'בין כמעט יעדע וואך געקומען מיט א נייעם בחור וואס איז געווארן אַכצן יאר, און אויכעט פון אלע ישיבות, רב וואזנער'ס ישיבה, אלע ישיבות ארום און ארום האבן מיך גענוצט, ווייל זיי האבן געוואוסט קודם האט מיך שוין געקענט דער קאונסלער, און איך האב געוואוסט וויאזוי אויסצושטעלן די צעטל, און כ'האב געוואוסט וואו צו פארן און וואו. צוריק צו קומען, זיי פלעגן מיך רופן די ישיבה דער שר התיירות, אז איינער האט געוואלט פארן צום קה רבון עולם צו רב ישראל נאגארה, האט ער געוואלט פארן דארטן, אמאל האט מען נאך געקענט פארן, היינט קען מען נישט, איז ער האט געוואלט וויסן ווי אזוי מען פארט, האב איך אים געזאגט פונקטליך ווי אזוי מען פארט, איך אליין בין געווען אפאר מאל ביי זיין ציון, עניוועי, דאס איז אין וואו ס'איז יעצט דא פאלעסטיין, עניוועי. בקיצור, זאג איך פאר די בחורים, איר זעהט איך בין געפארן מיט א בחור צום דאקטער, די דאקטער האט אים דייעגנאוזט אז לא עלינו ולא עליכם ער האט קענסער, א יונגער בחור האט קענסער, די דאקטער זאגט מען קען טרייען צו טוהן וואס מען קען, אבער איין זאך, ס'מוז זיין הונדערט פיינט בלוט, אזויפיל וועט עס פארלאנגען, און די דאקטער וויל נישט אנהייבן נאר אז ס'איז דא הונדערט פיינט בלוט, ווייל אז מען דארף אים געבן טרענספיוזשענס און ס'וועט נישט זיין, דעמאלטס וועט מען בלייבן סטאק אינמיטן די ארבעט. און אין ארץ ישראל נישט געווען אזוי ווי דא די בלאד דרייווס, מען האט נישט געוואוסט אזוי נאך דעמאלטס, בקיצור מען דארף הונדערט פיינט בלוט, שוין. אין די ישיבה האבן אונז געלערנט הונדערט דרייסיג הונדערט פערציג בחורים, און ס'איז אויסגעקומען אז יעדער בחור האט געזאגט איך געב א פיינט, איך געב, יעדער איז געווען גרייט, זאג איך רבותי מאכטס א רשימה ווייל איך וויל וויסן פונקטליך און ווען עטס קענטס עס געבן, מען דארף געבן דעם בחור אים ראטעווען. מען האט געמאכט א רשימה יעדער האט מסכים געווען, איינער פרעגט מיך וויפיל קען מען געבן אויסער א פיינט טאמער ס'וועט נישט זיין גענוג איך געב צוויי פיינט זאג איך קודם געב א פיינט שוין נאכדעם זאג איך זיי בחורים איך זע יעדער איז געווען אינטוזיאסטיק צו געבן בלוט און צו העלפן דעם בחור זאג איך הערט אויס רבותי דער בחור האט נישט קענסער, דער בחור האט אן אנדערע קראנקהייט ער איז געבוירן געווארן מיט רויטע האר און יעדער בחור וואס ער גייט דורך איז בו שופך דם, יעדער בחור זאגט אים די פרה אדומה די רויטע קי, קודם ער איז נישט קיין קי, און אפילו מען זאגט אים דו רויטער, פאר סאם ריזען איטס ען עמבערעסמענט, דאס איז געווען דעמאלטס, כ'האב ענק, כ'מיין איך האב עס נישט ענק נאכגעזאגט, ס'איז דא א תשובה אין מהר"ם שיק אז ווען א בחור ווערט אלט און ער האט ווייסע האר האט מורא ער וועט נישט קענען קיין שידוך טון זאל ער עס פארבן רויט, ווייל רויט. איז נישט קיין קאליר וואס קיינער וויל, און א פרוי וועט זיך נישט פארבן רויט, די גאנצע וואס מען טאר זיך נישט פארבן איז ווייל לא ילבש, רויט וועט זיך א פרוי נישט פארבן, גראדע דאס איז געווען אין צייט פון מהר"ם שיק, היינט איז אנדערש ווייל אין ארץ ישראל איז דא די אלע ספרדים די פרענקים די אלע האבן דיקע שווארצע האר, סיי די מענער און סיי די פרויען. די מיידלעך און די אינגלעך. און ביי די ספרדים ווען זיי ווילן זיך פארבן זאלן אויסזעהן אנדערש, ווייסט איך היינט פארבט זיך דאך יעדער די האר, איז גייען זיי דווקא זיי פארבן זיך רויט, דזשינדזשי איז דאך גאר א טייטל אין ארץ ישראל, אה דאס איז א דזשינדזשי, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, למעשה האב איך געזאגט דער בחור האט א קראנקייט אז ער האט רויטע האר, האט גארנישט א אנדערע קראנקייט, און ס'איז נישט קיין קענסער און מ'דארף נישט קיין בלוט. מען דארף נאר אז אונז זאל מען נישט פארגיסן זיין בלוט יעדע מינוט ווען מען שרייט אים נאך רויטער און דזשינדזשי און פרה אדומה און אזוי ווייטער. די בחורים זענען אריין אין א שאק און א הלם, זיי האבן נישט געגלייבט וואס דא גייט פאר, זיי האבן זיך אונטערגענומען אז קיינער גייט אים נישט זאגן מער קיין ווארט. ווען דער בחור איז אריינגעקומען אין ישיבה איז ער געווען איינער פון די חשוב'סטע בחורים וואס איז דא. איז איך וויל ענק זאגן אז ריש לקיש האט עס נישט דורך געטראגן, קען עס א בחור זיכער נישט דורך טראגן. מילא רבי יוחנן האט עס נישט דורך געטראגן ווייל ער האט זיך געפילט ער האט א שייכות מיט די מיט די זאך אז יענער איז נעבעך געשטארבן, און אויסער דעם האט ער עס נישט דורך געטראגן ווייל ער האט געפילט ער האט פארלוירן א שטארקן פילער פון בית מדרש, ער האט פארלוירן א מענטש וואס האט אים געקענט פרעגן פֿיר און צוואַנציק קשיות און ער האט אים געענטפערט פֿיר און צוואַנציק תירוצים, אבער. אז ריש לקיש וואס ער האט פשוט האט אים געזאגט איין ווארט אז ער האט עס נישט געקענט דורך טראגן קען עס א בחור אויך נישט דורך טראגן און דער משגיח און דער מגיד שיעור זאל דאס וויסן דער בחור איז נישט געמאכט פון א שטיק האלץ ער האט אין זיך בלוט און דאס בלוט גייט אינעם גוף און ס'איז דא קנאה ס'איז דא תאוה ס'איז דא כבוד. און אז דו באליידיגסט אים האסטו אים דיגרעיטעד, עס פון כבוד אז ער האט נישט, גייט עס נאכדעם אריין אין תאווה און נאכדעם אין קנאה. דאס דארף מען זיך אונז אויסלערנען פון די גאנצע פרשה וואס דא איז געווען מיט די תלמידים פון רבי עקיבא. יעצט לאמיר גיין ווייטער אביסל. ס'איז געווען א טיטשער אין ארץ ישראל, זי געטיטשט אין בית יעקב, פון די חשוב'סטע קלאסן געווען. זי געווען אביסל א גראבע, און וועגן דעם האט זי נישט געקענט קיין שידוך טון. למעשה איז זי געווען פון די בעסטע טיטשערס וואס איז דא, זי האט אהערגעשטעלט. טויזענטער תלמידות. איינמאל איז געווען א מיידל, זי איז געווען שוין אין היי סקול, זי איז געווען א היי סקול טיטשער, געבט א זאג הויעך פאר די קלאס, קוק ווי גראב אונזער טיטשער איז. שוין, די טיטשער האט עס איגנארירט, און זי האט געזאגט פאר די קינדערלעך, איין מינוט, כ'קום שוין צוריק. ווייל אמאל גייט מען ארויס צום פרינציפעל, אמאל גייט מען אין טוילעט, קיצער די טיטשער איז נישט צוריק געקומען, ס'איז דורך ביז נאכמיטאג, ס'איז דורך ביז ביינאכט, בקיצור די פרינציפעל איז איר אהיים געגאנגען וויזיטן ווייל זי האט געהערט אז מ'האט איר באליידיגט האט זי געמיינט אז אפשר האט זי ווי מ'זאגט זי האט זיך באליידיגט און זי איז, און מ'דארף זי איבערבעטן, קומט זי אהיים, זי זעהט אז זי איז טויט, זי האט גראד גערופן די פאליס, מען זאל קודם, די פאליס מאכט אינוועסטיגעישן פון וואס מען איז געשטארבן, דו ווייסט דאך צו זי האט זיך נישט אווערדראגט, ניין זי איז געשטארבן א נעטשורעל דעט, זי האט געהאט א הארץ אטאקע און געשטארבן, איך ווייס פון א פרשה וואס א ווייבל זי האט נישט געהאט יארן קינדער, שוין פופצן יאר. ויהי היום, איז איר טיטשער קראנק געווארן. די טיטשער וואס איז געווען אלס מיידל. זי גייט צו איר אהיים מבקר חולה זיין אזוי ווי אלע תלמידות, גיבט צו איר א ווייז מיטן פינגער, זעסט די? דו האסט מיך אמאל באליידיגט ברבים אין קלאס, און ביזן היינטיגן טאג פיל איך דעם צער. זאגט זי פאר די טיטשער, איך וויל דיר עפעס זאגן, ליידער האב איך נישט זוכה געווען צו האבן קינדער. און קען זיין ס'איז וועגן דעם, כ'האב דאך נישט געוואוסט. א מענטש ווייסט דאך נישט פארוואס דער אייבערשטער שטראפט, מ'דארף אסאך אסאך מתבונן זיין זיך ביז מ'דערגייט דעם אמת. האט זי געזאגט, איך וויל דיך בעטן זאלסט מיר מוחל זיין. זי האט געזאגט, ילדות שהיה בי, איך בין געווען א קליין קינד, וואס האב איך דען געוואוסט? זאגט זי, יא, דו ביסט געווען קליין, אבער איך נישט. עניוועי, זי האט איר געזאגט, איך בין דיר מוחל, און. צו א יאר איז איר געהאלפן געווארן מיט א קינד, די טיטשער איז שוין אוועק, זי איז געשטארבן, און די פרוי איז געהאלפן געווארן מיט א קינד. ביי קמצא בר קמצא געפינען מיר די גמרא זאגט דער אייבישטער זאגט עס איז מיר כדאי אומצוברענגען מיין הויז ס'איז דאך דעם אייבישטענס הויז סאו צוויי מענטשן האבן זיך באליידיגט ביג דיעל זאגט דער אייבישטער איך וועל אומברענגען מיין הויז און איך וועל נישט צולאזן ווי מ'באליידיגט איינער דעם אנדערן. און דאס דארף אויך זיין א גרויסער מוסר השכל, מענטשן שלאגן זיך, מען מעג זיך שלאגן, דער איז נאטינג ראנג, יעדער מעג האבן אן אנדערע דעה, כשם שפרצופותיהם אינן שוה כך דעותיהם אינן שוה, אבער ביי אונז גייט עס חוץ לגדרה. ארויס אז מען ברענגט אריין די רעגירונג, מען גייט מסר'ן, און איך רעד נישט וועגן סעקשועל אביוז, דאס זאגן די רבנים אז דאס איז דאס איז דער איינציגער וועג ווי מען קען עס אפשטעלן, באט איך רעד סתם אזוי, יעדע זאך, מען גייט גראד צו די פאליס, מען גייט גראד, מען גייט א.

סאו וויל מען אז ס'זאל עס יעצט צוריק בויען, פארוואס? ווייל יעדער שלאגט זיך ארום? די ארוינים מיט די זאלוינים אויף וואס שלאגט מען זיך? ס'איז געווען אמאל, כ'האב געזעהן א שיין באשרייבונג, געווען צוויי מענטשן האבן זיך געשלאגן, נאך דריי יאר שלאגן פרעגט איינער דעם צווייטן, ביי די וועי כ'האב שוין פארגעסן, און שלאגן מיר זיך, און שעלט מיר זיך צוזאם איינער דעם אנדערן, אויף וואס האבן מיר זיך מיט אמת אנגעהויבן צו שלאגן, ווייל כ'געדענק שוין בכלל נישט אויף וואס שלאגט מען זיך, יעדער איז קיין עין הרע געוואקסן, ס'פעלט קיינעם גארנישט, נאר דאס איז דער בעל דבר. דער בעל דבר מאכט ס'זאל בלייבן א מלחמה עד סוף כל הדורות, מ'וועט זיך מסר'ן, און נאכדעם וועט דער אייבערשטער זאגן, אויב מען טוט יענעם, איינער טוט פארשעמען דעם אנדערן, איז דאך עס די זעלבע ווי קמצא בר קמצא, דארף איך דאך נישט בויען א בית המקדש, כ'האב דאך עס דיסטרויט, כ'האב עס חרוב געמאכט, זאל עס בלייבן אזוי. יעצט, ס'גייט יעצט ווערן סוף זמן, ס'וועט קומען א צייט ווען יעדער איינער דארף זיך אנהייבן צו בארעכענען, די טיטשערס דארפן זיך אנהייבן צו בארעכענען, די מיידלעך פון קלאס דארפן זיך אנהייבן צו בארעכענען, די מלמדים דארפן זיך בארעכענען, און די בחורים און די קינדער דארפן זיך בארעכענען. אויב מען האט עפעס געטון שלעכט, דארף מען גראד איבערבעטן יעדן איינעם. אמאל איז דא א מלמד האט אויסגענומען דעם כעס צו א קינד, ער האט זיך נישט אויפגעפירט צום קינד ווי עס דארף צו זיין. אמאל איז דא א קינד וואס האט זייער שטארק אנטעגאנייזד, אנגעצויגן דעם מלמד. די אלע זאכן קומט סוף זמן דארף מען מאכן א סך הכל, איי מען פארט אין קעמפ און נאכדעם קומט ראש השנה נאר מ'וועט זיין אן אנדערע מלמד, און די קעמפ דארף זיין מיט א נייעם פרישקייט, איך ווייס איך בין יעצט געווען אינוואלווד מיט א קעיס, ס'איז געווען א מיידל סקול, זיי האבן אומגליקליך געמאכט זייער אסאך מיידלעך, ווייל די פרינציפעלס זענען געווען נייעט די אלטע אזיאטישע מארמאראשער פערד, בקיצור זיי האבן קאליע געמאכט פאר א יאר און פאר צוויי יאר, ס'איז דא מיידלעך זענען ארויס פון אידישן וועג אינגאנצן. ס'דא א מיידל וואס אויף צו להכעיס האט זי נישט געוואלט חתונה מיט א בחור א ערליכן א ירא שמים, און דאס דארף מען זיך אראפזעצן און מ'דארף איינער דעם אנדערן ווי מ'זאגט איבערבעטן, טאמער האט מען אביסל פוגם געווען און פוגע בכבוד געווען א מיידל צו איז גערוידעפט א מיידל דארף מען איר געבן אפאר עקסטערע קרעדיטס אויף די מארקס, מ'דארף איר געבן אפאר אביסל מער, מ'מעג איר קויפן א פרעזענט, מ'דארף איר געבן אביסל מער ליבשאפט, און די זעלבע אויכעט מיט די בחורים, און עס איז נישט קיין דזשאוק, דער בחור שטעל דיר פאר, טינק אוו הים לייק דיס, יעדער זאל זיך א קוק טאן. ר' מאטעלע האט חתונה געהאט מיט זיין ווייב, יא? קיין עין הרע דארט איז דא מסתם צוויי הונדערט און פופציג קינדער מיט אייניקלעך. שטעל דיר פאר ווען איינער וואלט דעם צווייג אונטערגעבראכן. די זעלבע איז דא מענטשן וואס האבן נישט אזא גרויסע משפחה, אבער ווי נישט וואס, פופציג, זעכציג, זיבעציג, אכציג קינדער און אייניקלעך איז דא איבעראל כמעט, ביז א מענטש שטארבט. רבותי, ווי העוו טו סטארט סטרעטענינג אוט דעם סיסטעם. מוזט וויסן. אז טאמער מען מאכט חרוב א קינד האט מען חרוב געמאכט א גאנצע וועלט. דער מלמד ווייסט וועם ער האט געטשעפעט, דער מלמד ווייסט פון וועם ער האט געליטן, אבער דער מלמד מוז פארשטיין דאס קינד איז גארנישט שולדיג, דער חזון איש האט געזאגט א ישיבה איז אזוי ווי א שפיטאל, איינער האט אן עמורדזשענסי ער האט איך ווייס א הארץ אטאק צו א סטראוק טראגט מען אים אין שפיטאל, א בחור איז אדם. פרא יולד. א מענטש איז געבוירן א בילדע חיה, טראגט מען אים אין א ישיבה, די תורה איידלט אים אויס, און דאס וואס מ'לערנט אין די סקול איידלט אויס. סא איך ווייס יעצט פון א סקול וואס א פרינציפל האט געהארגעט קינדער איינס נאך עס אנדערע, און יעצט איז דא עפעס א גאנצע מעשה, כ'וויל נישט זאגן ווייל כ'וויל נישט מ'זאל פון די סימנים וויסן, און דער פרינציפל זעהט ס'האט זיך כלתה אליו הרעה, ווייל דער אייבערשטער פארשווייגט נאר ווייל ער איז א מאריך אף, ער איז נישט מוחל. אחוץ אויב מען בעט אים זייער שטארק איבער, מען בעט איבער די אלע קינדער וואס מען האט נעבעך ארויסגעשיקט לתרבות רעה, איז על כל פנים איז ער א מאריך אף, יעצט האט ער אנגעהויבן צו געבן מכות פאר די פרינציפעל, יעצט לויפט זי ארום זי וויל יעדן איבערבעטן, שרייט יעדער איך קען דיר נישט מוחל זיין, וועגן דיר האלט איך נישט שבת, און איין ווייבל האט געזאגט וועגן דיר גיי איך נישט אין די מקווה אויף צו להכעיס, ווייל זי מוז דאך ערגעץ האבן ווי אויסצוגעבן דעם כעס, זי כאפט נישט אז זי טוט זיך וויי מיט אירע קינדער. און נאכדעם האט יענער געזאגט וועגן דיר וויל איך נישט וויסן פון אידישקייט, און יעצט קומסטו אן און די בעטסט איבער, וואס הייסט די בעטסט איבער? די האסט דאך מיך אראפגענומען אינגאנצן פון אידישקייט, איז דא יעצט א קינד וואס האט זיך געדרייט אין די גאס מ'האט אים נישט אנגענומען אין ערגעץ און זי איז געווארן א זונה, און יעצט שרייט דער פרינציפל העי וועיט א מינוט אפשר קען איך דיך איבערבעטן, זאגט זי וואס הייסט קענסט צוריק דרייען די אלע מאל וואס איך בין געגאנגען און כ'האב געטוהן זנות און דאס איז איסורי כריתות, די קענסט דאס אלעס צוריק דרייען? דאס קען מען נישט צוריק דרייען. דער הייליגער גאון שרייבט אויף א פלאץ, די אלע זאכן וואס ס'ווערט געברענגט עונש גיהנום מיט די אלע זאכן, דאס איז נאר אויף בין אדם למקום, בין אדם לחבירו, מגלגל'ט דער אייבערשטער צוריק אויף די וועלט, דאס זעלבע מיט די מלמדים וואס זיי מאלעסטן קינדער און די טיטשערס, דער אייבערשטער גייט ענק דאס נישט מוחל זיין, יא גענוג פעפער דאס. און אויב מען וועט דאס טון גייט עס מאכן נאך א מורא'דיגע זאך, אז נעקסטע יאר פאר דו וועסט ארויסווארפן א קינד צו פאר דו וועסט דיך פארטשעפענען מיט א קינד וועסטו געדענקען העי דאס קינד איז אויכעט א נשמה וואס דער אייבערשטער וויל פון די נשמה זען נחת און אה דאס צו דעסטרויען וועט נישט זיין גארנישט און איבערבעטן וועט מען נאר קענען ווען מען האט עפעס געטון צו פאררעכטן סתם אזוי וועט מען דיר נישט מוחל זיין. דאס דארפסטו אייביג געדענקען. און יעצט איז דא נאך א זאך, די לשון הרע'ס וואס די מלמדים רעדן צוזאמען אויף קינדער וואס זיי גייען ארויס פון א חדר, צו אויף קינדער וואס זיי האבן ארויסגעווארפן פון א חדר, און זיי האבן דאך נישט קיין וועג צו דזשאסטיפייען זייער שייגעץ שטיק, רעדן זיי אה דער סינגל געי ער טויג נישט, ער איז אהער און ער איז אהין, און אזוי ברענגט מען אונטער יעדן, אז דו קענסט נישט און דו פארשטייסט נישט צו דעם קינד, שיק אים ווייטער, זאל ער גיין געזונטערהייט, אבער דו קענסט דאך אים נישט אונטערברענגען איבעראל. דאס איז דאך א ממש א שיטה פון רשעות וואס דאס איז אפילו נישט געווען אין סדום. ווילסט? שיק אים אוועק. נאר וואס, יעדער נעמט דא נקמה. א מנהל פון א תלמוד תורה, וואס נעמסטו נקמה? מארגן עט דער רעבעלע פאר וועם די ארבעטסט דיך אויך ארויסווארפן ווען ער ברויך האבן דעם פלאץ פאר זיינע קינדער. פארוואס נעמסטו דיך אן פאר יענעם? פארוואס הרג'סטו א אידיש קינד? כ'האב שוין דערציילט די מעשה, און כ'וועל עס נאכאמאל פארציילן, איך בין געווען אמאל אין אנטווערפן, ווייל כ'האב געדארפט, כ'האב געדארפט בודק זיין דארט א מקווה, זיך זעצן אריינגיין צו רבי יענקעלע, כ'האב געגעבן שלום, כ'האב אים געזאגט איך בין געקומען דא וועגן די מקווה, בקיצור, איך האב געמאכט אן אפוינטמענט מיטן גאבן, כ'האב אים אבער געזאגט איך בין דא פאר א מקווה, בקיצור, למעשה האט דער גאבע געזאגט איך זאל קומען א קוואדער צו ניין, לאזט ער מיך אריין, איז קוואדער צו ניין ביינאכט, די מקווה קען איך דאך ערשט עניוועי גיין נאר די נעקסטע אינדערפרי, ווייל ביינאכט נוצט מען דאך עס, עניוועי. עס איז געווען גוט. איך שטיי א קוואדער צו ניין, ס'ווערט א קוואדער צו צען, א קוואדער צו עלף, א קוואדער צו צוועלף, א קוואדער צו איינס, א קוואדער צו צוויי, א קוואדער צו דריי. קוואדער צו דריי זאג איך פארן גאבן, הער מיך אויס, איך גיי מיר אוועק, איך מוז מיך אראפלייגן שלאפן, נישט זאל איך מארגן נישט קענען פאנקשענען צו באקוקן א מקווה. זאגט דער גאבע איך בעט דיך גיי נישט אוועק ווייל מען האלט שוין ביים ענדיגן. עס איז געווען בערך פיר אזייגער וואס ר' יענקעלע עפנט די טיר. און ער קומט ארויס. יעצט די גאנצע צייט האב איך געהאלטן אז דער מענטש איז א איש בליעל. כ'מיין ס'קומט א מענטש, מ'באשטעלט אים, קום א קוואדער צו ניין, כ'מיין בסך הכל האב איך אים געוואלט געבן א קיש אין די האנט און גיין ווייטער. נישט מער. עניוועי, ער קומט ער ארויס, און ער געט א זאג, פאר איך הייב אן צו רעדן מוז איך דיך איבערבעטן און זיך אנטשולדיגן. כ'האב דיך נישט געקענט אויפנעמען ביז יעצט ווייל כ'האב געהאט דא דיני נפשות. און ער נעמט זיך פארציילן, געווען א בעל מספרת, פארציילט, נעמט זיך פארציילן אזוי. ס'איז געווען א בחור וואס דער בחור האט געלערנט אין ווילרייק אין ישיבה, און דער ראש ישיבה פון ווילרייק איז דארט געווען אינעווענדיג, און דער בחור איז געווען אביסל א העפי בחור, געמאכט פרייליך, און דער ראש ישיבה האט אים ארויסגעווארפן, האט אים אהיים געשיקט, פארשטייט אליין אז מען שיקט אהיים א בחור, ס'איז א קליינע קאמיוניטי, אנטווערפן, האסט אים גע'שחט'ן. נאר ווער דער ראש ישיבה קערט דען? ס'איז געגאנגען צו זיין טאטע, איז דער טאטע פון בחור איז אריין געגאנגען צו ר' יענקעלע און ער האט אנגעהויבן צו וויינען, קוק וואס מ'טוט מיט מיר, מ'שעכט מיך אפ, מ'שעכט אפ מיין זוהן, געגאנגען ר' יענקעלע געלאזט רופן דעם ראש ישיבה, ווילרייק איז צוואנציג מינוט אוועק, דער ראש ישיבה געקומען און האט געפרעגט זאג מיר דו האסט ארויסגעווארפן א בחור ברבים, האסט געשריגן אויף אים אינמיטן די ישיבה ער זאל ארויסגיין, זאגט ער יא, פרעגט ער פארוואס האסטו געטון אזא עוולה, זאגט ער כ'זאג דעם אמת, דער בחור איז זייער א ווילדער, און איך פארשטיי נישט צו אים, איך קען מיך נישט אויס מיט אים, זאגט ער אה, אז איר קענט זיך נישט אויס מיט דעם בחור און איר פארשטייט נישט צו אים, אלזא האב איך פאר אייך זייער א גוטע עצה, געטס מיר א צעטל אז איר רעזיגנירט פון די ישיבה און איך וועל טרעפן א נייעם ראש ישיבה, א ראש ישיבה פארשטייט נישט צו א בחור, דארף דער ראש ישיבה ארויסגיין, און קודם האט ער געמיינט ס'איז א דזשאוק. און ר' יענקעלע האט אנגעהויבן צו רעדן זייער שטרענג, איך וויל יעצט א צעטל. קיצור דער ראש ישיבה האט געזען ס'טויג נישט, זאגט ער, נו וואס זאל איך יעצט טוהן? פרעגט דער ראש ישיבה, זאגט ר' יענקעלע, גייט אהיים צו דעם בחור און מארגן אינדערפרי און איר'ט אים ברענגען צוריק אין די ישיבה און איר'ט אריינקומען מיט אים לעבן אים אין די ישיבה ווייזן פאר אלע בחורים אז דאס ארויסווארפן איז געווען אן עוולה שאין כמוהו. זאגט ער, ווי קען איך דאס טוהן? כ'וועל פארלירן די גאנצע קרעדיביליטי אין די ישיבה ביי אלע בחורים. זאגט איר ס'איז נישט אמת? יעצט האט איר פארלוירן די קרעדיביליטי, איר ווייסט נישט וויפיל שונאים איר האט, ווייל איין בחור נעמט זיך אן פאר א צווייטן, אז איר טוהן וואס איך הייס אייך העט איר האבן אסאך קרעדיביליטי. קיצור ער האט מסביר געווען ער קען נישט, דער בחור זאל אליינס קומען און ער צו אים צוגיין, זאגט ער איך זאג אייך וואס איר דארפט טוהן, אז איר טוט עס נישט זענט איר אויס ראש ישיבה. עס איז א מורא'דיגע שטרענגקייט פון א איד, ווייל איך ווייס נישט ווי קומט רבי יענקל אריין אין ווילרייקער ישיבה, ווייל ער האט געהאט די בייטש האט ער געקלאפט, עניוועי, און שוין. דער סוף איז געווען. אז ער מיט אים איינגע'טענה'ט ביז פֿירע פארטאגס, פֿירע פארטאגס איז געבליבן אז ער גייט מארגן אינדערפרי אים ברענגען אין ישיבה, און שוין. אבער רבי יענקל האט געזאגט דאס איז געווען פיקוח נפש, ווייל דא רעדט זיך פון א בחור, א בחור זאל נישט האבן קיין ישיבה, מען זאל אים פארשעמען מיט די גאנצע שטאט, און שוין. עס איז זייער גוט געווען, האב איך פשוט הנאה געהאט, מיט פֿופֿצן יאר שפעטער, בין איך געווען אין ירושלים, מען האט מיך מכבד געווען צו זאגן א דרשה. ס'דא בית מדרש ס'הייסט אושפיצין, לעבן מיר דארט דא א אינגערמאן וואס ער פירט עס, און דער אינגערמאן געבט אבאכט אז אלע בחורים זאלן האבן א השגחה, ס'זאל נישט זיין מיר א הפקר'קייט, אין מיר קענסטו דאך זיין דארטן און טון וואס דו ווילסט, ס'איז הפקר. עניוועי, און ער האט מיך געהייסן זאגן א דרשה, האב איך געזאגט די דרשה, איך בין געווען אמאל ביי רבי יענקל'ן, איך האב זיי פארציילט. נעמט דער ראש ישיבה און ער נעמט זיך שרייען הויעך, תלמידים טייערע, דאס וואס ר' נחום זאגט איז אמת ויציב, קוקטס מיך אן, איך בין דער בחור. און ער דערציילט ווייטער אז ווען ער האט חתונה געהאט האט רבי יענקעלע געזאגט דו ווייסט נישט וואס דאס הייסט א בחור, א בחור איז א דור שלם, ער דארף ברענגען דורות, ווען דאס חתונה, מען האט חתונה געהאט אויף ארץ ישראל, האט ער צוזאמגענומען דארטן אלע בחורים, וואס זיי ברויכן העלפ, און בחורים זאלן זיך נישט דרייען אליינס און גיין שלאפן אין דאמעטאריס האט ער געמאכט אן אייגענע דאמעטארי, געדינגען פאר גרויס געלט א דאמעטארי, און ער האט א בית מדרש אבער נאר אויף צו דאווענען אינדערפרי און ביינאכט, און לערנען האט מען געלערנט אין מיר. זאגט ער איך בין דער בחור, ער זאגט דאך נישט קיין ליגנט ר' נחום, סא עטס מוזט פארשטיין, א ראש ישיבה ס'איז אין זיין הענט צו הרג'נען א בחור אדער ער זאל אים אויפלעבן. א איד איז אמאל געגאנגען נאך געלט, ער איז צוריק געקומען נאך זיין אמעריקע דריי חדשים האט נישט געמאכט קיין פרוטה, צוריק געקומען אויף ארץ ישראל, איז אריין צום חזון איש האט ער אנגעהויבן צו וויינען, וואס איז דאס? יעדער מאכט געלט! זאגט ער, זעהט אויס אז איר זענט נישט געפארן מאכן געלט, ווייל איר האט דאך נישט געמאכט, זעהט אויס איר זענט געפארן אין גלות, ווייל די דין איז ווען איינער איז א הורג נפש בשוגג דארף ער גיין אין גלות, און איר האט מסתמא ארויסגעווארפן א בחור וואס איז זיך אים נישט געקומען, ס'איז דאך א הורג נפש בשוגג. האט מען אייך געשיקט אז איר זאלט גיין אין גלות, אבער איר זענט דאך בכלל נישט געפארן פאר געלט, כאפט זיך דער ראש ישיבה יא כ'האב טאקע איינעם ארויסגעווארפן, שטעל דיר פאר וואסערע עונשים ס'ווארט אויף די גרויסע ראש ישיבות און די גרויסע מנהלים וואס האבן שוין פארגאסן בלוט וגם דמים הרבה שפך מנשה, פארגאסן בלוט פון איין עק אמעריקע ביזן צווייטן, און אין ארץ ישראל די ראש ישיבות דארטן וואס זיי האבן פארגאסן בלוט. סאו מ'דארף זיך אנהייבן אונטערצונעמען אז די זאכן מוזן זיך אויפהערן. יעצט ווען א רעבעלע מאכט זיך עפעס א חסידות'ל און ער מאכט זיך א תלמוד תורה, זאג איך יעדן איינעם גיי צו די גרויסע, גיי נישט צו די אלע קליינע, די האבן נאכנישט געפראוון אז זיי קענען פירן תלמוד תורה'ס און ישיבות, אבער די גרויסע, די ברענד נעימס, וויזשניץ, בעלז, סאטמאר, פאפא, די אלע דארפן וואטשן וואס זיי טוען, ווייל זיי ווען זיי הרג'נען אונטער. די קינדער, דאס איז נישט דיינע קינדער, דאס איז נאך דיין זיידע נאך געפארן צום ויגד יעקב, און מען נאך געפארן צום ויחי יוסף, און מען וויל ווייטער גיין אויף דעם וועג, סאו דארף מען דאס וויסן, די הארט געשטימטע מענטשן וואס האבן סופארטעט די זיידעס פון די מוסד, און מען דארף זיך רעכענען און נישט ארויסווארפן קיינעם. יעצט צוריק קומען צום אנפאנג פון די תלמידים פון רבי עקיבא. די יסוד פון הצלחה אין די תורה הקדושה איז נאר אז מ'האט זיך ליב אהבת חברים. יעצט, די אר"י הקדוש שרייבט אז די תלמידים האבן זיך געצערנט, אויפגערעגט איינער דעם אנדערן און זיי האבן זיך פיינט געהאט, זאגט די אר"י הקדוש אז ס'איז נישט קיין חידוש, דאס איז שוין געווען אמאל. דארטן וואו ס'איז געווען ליבשאפט צווישן די תלמידים איז געווען גוט, און דעמאלטס איז געווען. הצלחה פאר קיום התורה, און דארט ווי ס'איז געווען פונקט פארקערט חלילה, אז מ'האט זיך פיינט געהאט, איז דעמאלטס איז אונטערגעגאנגען די תורה. ס'שטייט אין שמות קאפיטל י"ז פסוק ח', ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, רפידים איז א לשון פירוד, זיי האבן געהאט א פירוד איינער מיטן אנדערן, ממילא איז געקומען ויבוא עמלק, ער איז זיי געקומען מבטל זיין פון לערנען תורה. נאכדעם וואס שטייט ווייטער, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני? און דארט איז געווען ויחן שם ישראל נגד ההר, אזוי שטייט אין פסוק אין שמות קפיטל יט פסוק ב', דרש'ען די חזל ויחן כאיש אחד בלב אחד, מכח די אהבה מיט דעם ליבשאפט האבן זיי זוכה געווען צו קבלת התורה. יעצט אין ספר משנת חכמים אות ש' ק"ט ברענגט ער אז מיר געפינען מיר. ווען רבי שמעון האט מגלה געווען די גרויסע סודות, זענען די תלמידים אריין געקומען ופניהם צהלים, זיי האבן געשמייכלט, האט זיי רבי שמעון געזאגט, דעם טעם פארוואס עטס גייטס דא אויסהערן אזאלכע גרויסע סודות התורה איז ווייל עטס שמייכלטס איינער צום צווייטן, עטס האטס צווישן ענק אהבה ואחווה ושלום ורעות. וועגן דעם, שרייבט רבי חיים וויטאל אין שער הכוונות, דף א', סוף עמוד ב', שרייבט בשם אריז"ל, ער האט אנגעווארנט אז פאר א מענטש, הייבט אן צו דאווענען, זאל ער מקבל זיין אויף זיך די מצוה פון ואהבת לרעך כמוך, מען זאל ליב האבן יעדן איד אזוי ווי זיך אליינס, און דער אר"י הקדוש ווארענט אן זיינע תלמידים, יעדער זאל זיך משתתף זיין מיט זיין חבר, ער זאל זיך פרייען מיט זיין שמחה, און ער זאל זיך מצער זיין חלילה טאמער זיין חבר האט א צער. און מיט די אלע זאכן וואס דער אר"י הקדוש האט אזויפיל געווארנט און גערעדט פון דעם, איז מעשה שטן מצליח, און ס'איז געווען די חבריא האבן זיך געקריגט צווישן זיך, ביז דער אר"י הקדוש האט זיך גערופן און געזאגט, קינדערלעך, ס'איז נגזר געווארן אז איך דארף יעצט שטארבן און איך בין נאכנישט קיין אכט און דרייסיג יאר אלט, ס'איז געווען א מחלוקת צווישן די חבריא קדישא. נאכדעם וואס מ'האט געזען די אלע צרות וואס קומט ארויס אז מ'איז נישט באחדות, איז געווען. אין ארץ ישראל דער גרויסער צדיק ר' שלום שרעבי, מיט דעם האט ער געהאט תלמידים ר' חיים יוסף דוד אזולאי וואס איז דער חידא, נאכדעם איז געווען רבינו חיים די לה רוזה, און נאכדעם איז געווען רבי יום טוב אלגאזי, דאס איז מהרי"ט אלגאזי, זיי האבן מייסד געווען א חברה וואס ס'הייסט חברה אהבת שלום, פארוואס? ווייל זיי האבן געהאלטן אז טאמער מען מרבה זיין אהבה ואחווה שלום ורעות וועט זיין א געוואלטיגע הצלחה אין קיום התורה. איז דער הייליגער ר' אלכסנדר זיסקינד דאס איז געווען דער יסוד ושורש העבודה שרייבט אזוי, מה שעלה על דעתי עוד להציג לפניכם איך וויל ענק פארשטעלן בני אהובי דברים פרטים בקיום מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך איך וויל ענק לערנען וועגן די מצות עשה פון ואהבת לרעך כמוך שמהם תקישו לכל הדברים וזה ער זאגט, איך בין געגאנגען אין די גאס, איך האב געזען א מענטש האט א קליינעם ריס אין זיין סוועטער, בין איך צוגעגאנגען און כ'האב געזאגט, יוצרי ובוראי יתברך שמו אני מוכן ומזומן לקיים מצוה של ואהבת לרעך כמוך, כמו שציווני בתורתך הקדושה. און ער האט יענעם געזאגט, זאלסט וויסן, האסט א שטיקל ריס און זע עס צו צונייען. יעדעס מאל וואס מ'טוט פאר איינעם א טובה איז עס והלכת בדרכיו, מ'טוט זיך מדבק זיין דעם אייבערשטנ'ס דרכים און מ'איז מקיים א מצוה פון ואהבת לרעך כמוך. און ער זאגט נאך א זאך, ומעיד אני על עצמי בני אהובי איך בין מעיד אויף מיר, שהיה שמחה עצומה בלבי ס'איז געווען א גרויסע שמחה אין מיין הארץ בקיום מצות עשה זו בענינים אלו וכיוצא, ממש כקיום מצות עשה של הנחת תפילין הקדושה, און מיט דעם האב איך מקיים געווען זאגט ער וואס ס'שטייט אין אבות פרק ב', משנה, א', והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה. עכ"פ ס'ליגט אין דעם מצוות עשה, ס'ליגט אין דעם עניני קדושה, וואס דורך דעם איז מען זוכה צו השגת התורה, און דאס דארף מען זען אז מען זאל פאררעכטן יעצט פאר ס'קומט קבלת התורה. סאו, איך זאג אייביג אן, ווען דו שיקסט דיין זון אין א ישיבה אדער דו שיקסט דיין טאכטער אין א סקול, דארף מען זייער זייער וואטשן און מען דארף זיי אנלערנען די געימס, וואס מען שפילט מיט אייערע קינדער, מען דארף זיי זאגן אז טאמער איז דא א בולי זאל מען גראד זאגן פארן מנהל, מען זאל גראד זאגן פארן פרינציפעל, מען זאל זיך נישט לאזן בוליען, און אפילו ווען די גאנצע קלאס בוליט דיך, דו זאלסט נישט פאלן קיין קרבן ציבור פאר די גאנצע קלאס, ווייל איין בולי מאכט מען זאל בוליען איין קינד. געווענטליך די אלע בוליס זענען נערוון קראנקע, איך ווייס איינער וואס איז געווען א בולי ביי אונז אין ישיבה, ווען ער איז שוין געווען אזוי אין די טיענס אין די מידל טיענס האט ער זיך געטראפען אין משוגעים הויז און ער נעווער ווענט אוט, סאו די ביסט נישט מחויב צו ליידן אז יענער האט פראבלעמס, און אויך די ישיבות בעט איך מען זאל שטעלן אין אפיס א מענטש וואס ער זאל דארט זיין פאר בוליאינג. דער סוף גייט עטס באצאלן לאוסוטס וואן עפטער די אדער, עטס גייטס ענק טרעפן מיט ביטערע לאוסוטס, סאו יו מייט עס וועל דו קאנסטראקטיוו נאו און נישט הארגענען די קינדער. איך האלט אז די גאנצע טשיילד מאלעסטינג איז געקומען ווייל ס'איז געווען בוליאינג, ווייל אז מ'האט געקענט פיקען אויף וועם מ'האט געוואלט, במילא איז שוין געווארן אזוי אז מ'האט שוין געפיקט נישט נאר אז מ'שרייט אים נאך צו מ'שפעט אים נאך פרה אדומה רויטע קו, נאר מ'האט שוין אנגעהויבן טאקע ממש אים צו טאטשן און אראפציען די זיפער און אראפציען די הויזן. און ממילא איז עס געווארן א היתר, און אז מ'האט עס שוין געטון אפאר מאל האט מען דאך שוין מורא געהאט מ'זאל נישט אויסזאגן, האט עס יעדער געטון און ס'איז געווארן א גאנצע בוליאינג, בעיסיקלי טשיילד מאלעסטינג איז א בוליאינג וואס די מלמדים האבן געבוליט די קינדער און נאכדעם האבן עלטערע קינדער געבוליט די יונגערע קינדער, און עס מוז זיך סטאפן, אין יעדע ישיבה אין יעדע תלמוד תורה מוז זיין אזא מענטש וואס מ'זאל אים קענען זאגן א קאמפלעינט, מ'בוליט מיך. מען לויפט מיר נאך, האב איינער וואס אטעקט מיך אין שול, איינער לויפט מיר נאך אינדערפרי אין די מקווה, און איט העז טו בי דאן, און ס'וועט זיין פשוט א מאני סעיווער, ווייל עט די ענד אוו די דעי העט מען ענק סוען, קוק ישיבה אוניווערסיטי, א ביליאן דאלער לאוסוטס און זענען ווערט א ביליאן דאלער, און זיי האבן שוין געמוזט פארקויפן צוויי הונדערט און פופציג מיליאן דאלער בילדינגס ווייל זיי. צאלן אפ צוביסלעך שטילערהייט ס'זאל נישט ארויסקומען נאך און נאך לאוסוטס. און די זעלבע איז ווען מ'שיקט קינדער אין קעמפ, אין קעמפ איז זייער שכיח בוליאינג ווייל די קינדער הייבן אן צו בענקען אהיים און זיי זענען נישט צופרידן מיטן עסן, זיי זענען נישט צופרידן אז זיי האבן נישט איינעם וואס ס'געט זיי א גלעט און זאגן העלא וואס מאכסטו מיין קינד אזוי ווי ווען זיי קומען אהיים יעדן טאג פון חדר, אדער די מיידלעך ווען זיי קומען פון סקול, ווערט א בוליאינג ס'ווערט יעדער ווערט אביסל בארירט אויף די נערוון. זענען מיס דעיר מיסינג א ליטעל לאוו און א פעט אן די בעק. סאו למעשה דארף מען זעהן ווען די שרייבסט איין דיינע קינדער ווי די שרייבסט איין דארפסט די אלע זאכן רעדן דארפסט פרעגן צו ס'עט זיין איינער דעזיגנעיטעד אז מען זאל אים קענען געבן קאמפלעינטס און זאלסט מאכן זיכער אז אין חדר איז אויך דא איינער וואס איז דעזיגנעיטעד צו דעם און מען זאל אויך זייער שטארק וואטשן אז ס'זאל נישט זיין קיין ע גרושים, מלמדים, איך האב יעצט געהערט צוויי קאמפלעינטס אויף מלמדים וואס זענען גרושים, איינער אסאך יאר און איינער אפאר יאר, אז די גמרא זאגט אז א רווק זאל נישט זיין קיין מלמד, ווילסטו זיין קלוגער פון די גמרא? די גמרא זאגט ווייל די מאמעס ברענגען די קינדער און נאכדעם הייבט זיך אן צו שפינען א ליבע, אונז האבן שוין געהאט אסאך אזאלעכע פעלער, סא די אלע זאכן דארף מען וואטשען וואס מען טוט. שוין, יעצט לאמיר צוגיין אביסל וועגן דעם הייליגן יום טוב שבועות, וואס דאס איז און וואס מען דארף קונה זיין פון אזא יום טוב און אזוי ווייטער. און אביסל התמדת התורה, און וואס דאס הייסט יעדע מינוט זאל נישט אנברענגען קיין צייט. די הייליגע גמרא אין מסכת עבודה זרה, ס'איז אויף דריי פלעצער, די ערשטע איז דף י עמוד ב' און נאכדעם איז דא דף י ז עמוד א', און אויף דף י ח עמוד א' איז דא דריי פארשידענע מעשות, וואס ביי יעדע מעשה לאזט זיך אויס אז ס'איז ארויס א בת קול, און. ס'האט געזאגט אז דער און דער איז מוזמן לחיי עולם הבא, און נאכדעם שטייט בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. קודם לאמיר זעהן וואס דא שטייט אין די מעשה. די מעשה שטייט אזוי, אין דף י עמוד ב' ברענגט די גמרא א פסוק וואס ס'שטייט אז אדום וועט זיין פארוויסט, שמה אדום מלכיה וכל נשיאיה, די מלכים, און אלע זייערע הערן. און ס'שטייט אויכעט אין א, דאס איז אין יחזקאל ל ב. נאכדעם איז דא אין עובדיה קפיטל א', שטייט לא יהיה שריד לבית עשו. ס'וועט נישט זיין אן איבערלאזעכץ פאר בית עשו. זאגט דא די גמרא אז דא שטייט דאך אז ס'וועט נישט זיין פאר מלכות אדום און וכל נשיאיה, זאגט די גמרא אמר ליה מלכיה ולא כל מלכיה. ס'וועט זיין טאקע פארוויסט אירע קעניגן אבער נישט אלע.

עס איז געווען איינער קטיעה בר שלום און ער איז געווען א הער ביי א קייזער וואס האט זייער פיינט געהאט אידן, אמר ליה האט ער אים געזאגט לחשיבי דמלכא האט ער געזאגט פאר אלע זיינע יועצים מי שעלה נימא ברגלו ויקטע ויחיה או יניחנה ויצטער ווען איינעם שטארבט אפ א שטיקל פון די פיס אזוי ווי אזוי אסאך מענטשן האבן היינט דא דייעביטיס, און ס'שטארבט אפ די פינגער, שניידט מען אראפ די פינגער, נאכדעם שניידט מען אראפ נאך מער אויב מען ברויך, איז ווען איינעם איז ארויף א נימא ברגלו ס'איז געווארן טויט די פלייש, וואס זאל ער טון? זאל ער שטארבן מיטן פיס, צו מען זאל אפשניידן די פיס און ער זאל זיין געזונט? בקיצור. וואס דאס האט געמיינט איז אז ער פרעגט דא א שאלה, ער האט פיינט די אידן, וואס זאל ער טון, זאל ער אויסהארגענען אלע אידן און ממילא וועט ער געזונט ווערן ווייל ער וועט נישט האבן קיין שונאים, אדער ניין ער זאל לאזן? בקיצור האבן אלע עצה געבער געזאגט האק אפ די פיס און דו וועסט בלייבן לעבן. אנגערופן קטיעה בר שלום, זאלסט עס נישט טון, פארוואס? חדא איין זאך דלא יכלת להו, וועסט נישט קענען אויסהארגענען אלע אידן, דכתיב ווייל ס'שטייט א פסוק,

זאגט ער אבער נאך א זאך, אז דו וועסט הרג'ענען אלע אידן קרו לך מלכות קטיעה וועט מען דיך רופן א א גענגסטערישע מלכות, האסט געהארגעט? שא, האט ער זיי נישט געהארגעט. אמר ליה האט ער געזאגט מימר שפיר קאמרת, האסט זייער גוט געזאגט, מיהו כל דזכי למלכא ווער ס'איז מנצח דעם קעניג, שדו ליה לקמוניא חלילא, לייגט מען אים אריין אין א קאלעך אויוון, א גריב, ס'דא אסאך טייטשן אין דעם. און ממילא שטארבט ער פון זיך אליין. כד הוה נקטין ליה ואזל ווען מען האט אים גענומען און ער איז געגאנגען האט ער געזאגט, ער האט דאך געזעהן מען טראגט אים צו הרג'נען, האט ער געזאגט, כל נכסאי לרבי עקיבא וחביריו, געב אוועק מיין גאנץ פארמעגן פאר רבי עקיבא מיט זיינע חברים. יצא רבי עקיבא ודרש איז רבי עקיבא ארויסגעגאנגען דרש'ן והיה לאהרן ולבניו מחצה לאהרן און מחצה לבניו.

אז יצאה בת קול ס'איז ארויסגעגאנגען א בת קול ואמרה ס'האט געזאגט קטיעה בר שלום מזומן לחיי עולם הבא קטיעה בר שלום איז אנגעגרייט צו חיי עולם הבא בכה רבי ואמר רבי האט געוויינט און געזאגט יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים ס'איז דא איינער וואס איז קונה עולמו בשעה אחת און איינער איז עס קונה אין אסאך יאר יעצט דאס שטייט אין דף יו"ד עמוד ב'. יעצט עמיר זעהן נאך צוויי מעשות. די אנדערע מעשה איז דף י"ז עמוד א'. דארט שטייט א מעשה אזוי.
די גמרא רעדט דא ארום אז איינער איז זיך פורש ממינות איז מיית מוז ער שטארבן. פרעגט די גמרא א קשיא ס'איז געווען איינער רבי אלעזר בן דורדיא וואס ער האט אויך געטוהן עבירות פון זנות און ער איז אויך געשטארבן. זעהסטו דאך אז נישט נאר פון מינות. ענפערט די גמרא ווען איינער איז אזוי אריינגעלאזט אין עריות. אזוי ווי אלעזר בן דורדיא איז דאס איז אזוי ווי פון ממינות, ווייל מינות איז פשט ס'האט איבערגענומען דעם גאנצן מענטש, און דא אז דו ליגסט אין עריות אין אזא הויעכן פארמאט איז עס אזוי ווי פורש ממינות. פרעגט דא די גמרא ווער איז געווען דער ר' אלעזר בן דורדיא, זאגט די גמרא דתניא מיר האבן געלערנט אמרו עליו על ר' אלעזר בן דורדיא שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה, ווי עס איז געווען א זונה איז ער געווען דארט. פעם אחת שמע שיש זונה בכרכי הים, ער האט געהערט אז ס'איז דא א זונה ערגעץ אויף אן אינזל, והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה, אז ער נעמט אזוינפיל און אזוינפיל, א כיס פון דינרין, נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות, ער איז אזוי געווען פארכאפט אין דעם זנות אז ער איז דורכגעגאנגען זיבן טייכן, און ער איז אנגעקומען צו איר, האט מיטגענומען דאס געלט ער זאל איר קענען באצאלן. בשעת הרגל דבר, בשעת ווען זי האט אים צוגערעדט, הפיחה! האָט זי געלאָזט אַ הפֿיחה, אַ לופֿטל. אמרה האָט זי געזאָגט, זעסט, כּשם שהפֿיחה זו אינה חוזרת למקומו, אַזוי ווי דער נפֿיחה גייט נישט צוריק, קיינמאָל קען עס נישט צוריקקומען, ס'איז אַרויס אין דער לופֿט, כּך אַזוי אויכעט לעזער בן דורדיא אין מקבלין אותו בתּשובֿה. לעזער בן דורדיא קען מען אים נישט מקבל זײַן, וועט דער אייבערשטער אים נישט מקבל זײַן בתּשובֿה. בקיצור, ס'איז אין אים אַרײַנגעגאַנגען אַזאַ. הרהור תשובה האט געזעהן קוק וואס איך האב שוין אפגעטון אין מיין לעבן און אפילו די זונה בכרכי הים ווייסט אז מ'נעמט מיך נישט אן פאר תשובה. בקיצור הלך איז ער געגאנגען וישב און האט זיך באזעצט בין שני הרים צווישן צוויי בערג וגבעות האט ער געווען טאל נאך אמר האט ער געזאגט הרים וגבעות בקשו עלי רחמים, איך בעט ענק די בערג און די טאלן בעטס אויף מיר רחמים, אמרו לו האבן זיי אים געזאגט, עד שאנו מבקשים עליך, אין די זעלבע צייט וואס אונז גיימיר פאר דיר בעטן רחמים, נבקש על עצמינו דארף מען דאך בעטן אויף אונז, אונז פאר זיך אליינס דארף מיר אויך גרויס רחמים, שנאמר וואס ס'שטייט א פסוק אין ישעיה קפיטל נ"ד כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה, ווען עס וועט קומען ווען משיח וועט קומען עלן די בערג, זיך צעגיין און די הויעכע בערג די גבעות עלן זיך צעפאלן, איז דארף מיר דאך אונז האבן רחמים פאר אונז, אז כ'וועל גיין בעטן פאר דיר ווען איך דארף פאר מיר, און בקיצור האבן זיי אים נישט געבעטן אויף אים רחמים. וואס טוט מען? אמר האט ער געזאגט שמים וארץ בקשו עלי רחמים, הימל און ערד בעטס אויף מיר רחמים. אמרו האבן זיי געזאגט עד שאנו מבקשים עליך ביז אין די צייט וואס אונז בעט מען פאר דיר נבקש על עצמינו קען מען דאך בעטן פאר אונז שנאמר ווייל ס'שטייט כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה אז דער הימל איז אזוי ווי א רויעך העט עס צוגייין און די ערד העט צופאלן אזוי ווי א פארפוילטער בגד. מען רעדט נאכדעם ווען משיח העט שוין קומען נאכדעם ווען דער אייבערשטער העט מחדש זיין די אלע וועלטן אויף א העכערע מדריגה. בקיצור, אמר האט ער געזאגט, ער האט געזען אז נישט די הימל און ערד וויל בעטן אויף אים רחמים, אמר האט ער געזאגט, חמה ולבנה בקשו עלי רחמים, חמה ולבנה בעטס אויף מיר רחמים, אמרו לו האבן זיי אים די זעלבע געזאגט עד שאנו מבקשים עליך, ביז אונז בעט מיר אויף דיר נבקש על עצמינו, שנאמר וואס ס'שטייט וחפרה הלבנה ובושה החמה, די לבנה העט זיך שעמען און די זון העט זיך שעמען, בקיצור, אמר כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים, כוכבים ומזלות זאלן בעטן אויף אים רחמים, אמרו לו האבן זיי געזאגט עד שאנו מבקשים עליך, ביז אונז בעט מיר אויף דיר, נבקש על עצמינו, דארף מען דאך בעטן אויף אונז, שנאמר, ונמקו כל צבא השמים, ס'עט צוגיין אלע צבא השמים. אמר האט ער געזאגט, אין הדבר תלוי אלא בי, די זאך ווענדט זיך נישט נאר אין מיר, הניח ראשו בין ברכיו, האט ער זיך אריינגעלייגט דעם קאפ צווישן די פיס, וגעה בבכי, און ער האט אזוי געוויינט ביז ער איז געשטארבן און ער איז אויסגעגאנגען מיט א געוויין, עד שיצאה נשמתו, ביז ס'איז ארויס זיין נשמה, יצאה בת קול ואמרה, איז ארויסגעקומען א בת קול און געזאגט, רבי אלעזר בן דורדיא,

ס'כ ל מזומן, איז דא תוס' מסביר וואס דאס הייסט מזומן, ס'איז דא פון אר"י הקדוש אויכעט א גאנצע אריכות וואס דאס הייסט מזומן, ברענגט ער אז ס'דא וואס זיי גייען גראד אריין אין גן עדן, ס'דא וואס זיי דארפן נאך דורכגיין געוויסע זאכן, ווייל סוף כל סוף האט נאך אויסגעפעלט דער ועשה טוב אויכעט, אבער אונז זאל מען נישט אריינגיין יעצט אין דעם. נאכדעם איז דא נאך א מעשה אין די גמרא דף י"ח, ברענגט די גמרא אזוי, ס'איז געווען ר' חנינא בן תרדיון, וואס ער איז געווען איינער פון די עשרה הרוגי מלכות, ער איז געזעסן און געלערנט תורה, ער האט מקהיל געווען קהילות ברבים, און ער האט געהאט א ספר תורה, אנגעהאלטן, בקיצור, מען האט אים געברענגט מיטן ספר תורה, מען האט אים געכאפט אז ער לערנט, האט מען אים געברענגט די רוימער מיטן ספר תורה, און זיי האבן אים ארומגענומען מיט אזאלכע וואטע, די זעלבע וואס מען צינדט ביי רבי שמעונ'ען אין מירון, די מינע וואטע, וואס דאס דויערט לאנג ס'זאל ברענען, דאס האט מען אים ארומגענומען, און מען האט אים אנגעצינדן מיט א פייער.

זאל דיר זיין גרינג אויפן הארץ, ווייל מי שמבקש עלבונו של ספר תורה הוא יבקש עלבוני, דער זעלבער באשעפער וואס ער גייט מאנען דעם עלבון של תורה, אז מען פארשעמט די תורה, דער עט, דער עט מאנען מיין שאנד אויך. האבן אים די תלמידים געזאגט, רבי, וואס זעסטו, ס'ברענט דא דער ספר תורה און דו ברענסט? זאגט ער, איך זעה די פארמעט ווערט טאקע פארברענט, אבער די אותיות גייען ארויף צום הימל אריין.

האלט איך עס, און איך גיי מיך נישט אליינס מזיק זיין. האט זיך אנגערופן דארטן דער קאלצעטרינער, דאס מיינט דער וואס האט אויסגעפירט דעם מלך'ס באפעל, רבי, איך וויל דיך פרעגן, אויב איך מאך דעם פייער שטערקער און איך נעם אראפ די וואטע פון וואס מ'האט איינגעווייקט מיט וואסער און איך נעם עס אראפ פון דיין הארץ, על איך האבן עולם הבא? וועל איך מאכן זאלסט שנעל שטארבן און האבן ווייניגער יסורים, יא, איך טו נישט, אבער דו אז דו טוסט עס, קענסטו עס רואיג טון, זאגט ער, כ'על האבן עולם הבא, זאגט ער, יא, זאגט ער, איך גלייב דיר נישט, שווער מיר, האט ער אים געשוואוירן אז ער זאגט אים צו עולם הבא, קיצור ער האט אראפגענומען די וואל און ס'איז געווארן זייער שנעל די פייער, ווייל יענע וואל איז דאך געווען פול מיט נעץ, מיט וואסער, און ער איז גראד געשטארבן, איז געגאנגען דער מענטש וואס ער האט אויסגעפירט די שליחות פונעם קעניג דער קאצטרינע. ער איז אויך אריינגעשפרינגען אינעם פייער און ער איז געשטארבן. עס איז ארויס א בת קול און האט געזאגט. רבי חנינא בן תרדיון און די קאצטרינע זענען מוזמן לחיי עולם הבא, הער, מ'האט אים צוזאמגעשטעלט אינאיינעם מיט מיט רבי חנינא בן תרדיון. בכה רבי, האט אויך רבי געוויינט ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת. דא שטייט שוין אזוי ווי ביי די ערשטע מעשה פון קטיעה בר שלום. און יש קונה עולמו בכמה שנים. בפשטות קען מען זאגן ווייל די צוויי, די ערשטע מעשה מיט די דריטע, זענען געווען גויים און זיי האבן געדארפט נאכאמאל דורכגיין, און לעזער בן דורדיא איז דאך געווען א איד, כאטש ער איז געווען פארכאפט אין זנות האט ער אבער געטון מצוות אויך. אבער דאס איז מיין אייגענע אויפפאסונג, ס'דא אנדערע טיפערע געדאנקען אבער כ'וויל נישט יעצט אריינגיין. עניוועי. יעצט רבי חנינא בן תרדיון האט אויך געהאט א טאכטער זי האט געהייסן ברוריה, זי איז געווען די ווייב פון רבי מאיר. זי פלעגט נאכזאגן פאר די חכמים זאכן וואס זי האט געהערט סיי פון איר טאטן און סיי פון איר מאן. זי איז געווען אנגענומען אזוי ווי א תנא, א פרוי א תנא. כ'קען נישט זאגן אזוי ווי א תנא, אבער די תנאים האבן נאכגעזאגט פון איר מימרות. על כל פנים, דאס איז יענער ר' חנינא בן תרדיון. יעצט שטייט אז רבי האט געוויינט. אלע פרעגן א קשיא, פארוואס האט רבי געוויינט? האט ער געדארפט ווען טאנצן? אז עס איז געווען צוויי גוים מיט א איד, זיי האבן זוכה געווען צו עולם הבא. איז אין דעם בכה רבי איז אויך דא זייער א גאנצע אריכות, ס'איז דא אסאך פשטים. אז רבי האט געוויינט איז געקומען רחמים אויף די וועלט ס'איז ס'איז אויך נישט יעצט וואס איך וויל צוקומען צו דעם וואס איך וויל יא צוקומען איז עס אזוי דער מהרש"א ברענגט אז א מענטש קען קונה זיין עולם הבא אין איין רגע איז קענסטו דיר פארשטעלן ווען א מענטש לעבט זיבעציג יאר וויפיל אזאלעכע רגעס האט ער געהאט און וויפיל עולם הבא וואלט ער זיך ווען געקענט קונה זיין ווייל סוף כל סוף אז דו ביסט קונה אין איין רגע האסטו אן עולם הבא וואס מ'קען קונה זיין אין איין רגע אבער שטעל דיר פאר ווען מ'לעבט ווען א גאנץ לעבן ערליך וואלט איך געקענט קונה זיין אסאך אסאך עולם הבא. און דעיס איז וואס איך וויל אביסל רעדן, וואס דאס הייסט איין רגע, און וואס דאס הייסט קבלת התורה. ס'געווען אמאל חנוכה, און די בחורים האבן זיך אביסל פארשפילט מיט קארטן מיט קוויטלעך. בקיצור, דער טאטע ווארט אומגעדולדיג שוין צוועלעווע ביינאכט, איינסע ביינאכט, צווייע ביינאכט, דרייע ביינאכט, פירע פארטאגס, און ער ווייסט נישט וואו זענען זיינע קינדער, און ער איז זייער נערוועז. ענדליך, קלאפן די ביידע קינדער אין די טיר, און די טאטע עפענט צו די טיר, און ער פרעגט, קינדער, וואו זענט עטץ געוועזן? ס'איז פירע פארטאגס, מען זארגט זיך דאך פאר ענק. נעמט ער אהער דעם עלטסטן און פרעגט אים, וואו ביסטו געווען? זאגט ער, איך וועל דיר זאגן דעם אמת, ס'איז דאך חנוכה, אונז זעמיר געווען אין שול, און פון דארטן האמיר זיך פארשלעפט מיט אפאר בחורים, און מיר זעמיר געגאנגען שפילן קארטן. בקיצור, און ער זאגט, טאטע, איך וועל עס מער נישט טון, כ'האב געהאט געשפילט מיט די פאר דאלער וואס דו האסט מיר געגעבן אויף די שפעזן צו פארן אין חדר, אין די ישיבה. און איך בעט דיך זיי מיר מוחל און באצאל מיר צוריק די פאר דאלער שפעזן און כ'על עס קיינמאל מער נישט טון. שוין, זאגט אים דער טאטע, פיין אז דו טוסט תשובה בין איך דיר מוחל. פרעגט ער דעם צווייטן זון, וואס איז מיט דיר, וואו ביסטו געווען? זאגט ער, איך בין געווען געגאנגען מיט מיינע חברים, מיט אן אנדערע גרופע, און איך האב אויכעט געטון די זעלבע, אבער האמיר געשפילט קארטן, און טאטע איך האב געמאכט צען טויזנט דאלער. און ער זאגט פארן טאטן, כ'על עס אויך מער נישט טון, איך זעה מ'האט עס נישט געטארט טון, איך זעה ביסט געווען נערוועז, כ'על עס מער נישט טון. בקיצור. דער טאטע נעמט און ער געט אים צוויי גוטע פראסקעס. נאכדעם פרעגט דער זון, פארוואס דעם עלטערן זון האסטו נישט געגעבן א פראסק און מיר האסטו געגעבן צוויי גוטע פראסקעס? זאגט ער, דער עלטערע זון האב איך געזען אז ער האט חרטה, און בסך הכל האט ער געשפילט מיט קליין געלט, ער האט פארלוירן דריי דאלער, קען זיין קודם געמאכט זעקס, און צוריק פארלוירן. יעצט ער האט גארנישט פארלוירן כמעט, זאגט ער במילא האב איך געזען אז ער טוט תשובה האב איך אים מוחל געווען. די, דיר האב איך געגעבן א פראסק, כ'האב געזען דו טוסט אויך תשובה, אבער אז דו ביסט אהיים געקומען מיט צען טויזנט דאלער געוואונען, איז דער פשט אז דו האסט געשפילט מיט גרויסע נאמבערס די גאנצע צייט, קען זיין דו האסט שוין געהאט צוואנציג און דרייסיג אויך און דו האסט צוריק פארלוירן אויף צען און קען זיין נישט, אבער אפילו צו מאכן צען פון אפאר דאלער וואס איך געב דיר פאר די שפעזן איז א סימן דו האסט געשפילט מיט זייער גרויס געלט, און טאמער פארלירסטו ווען צען טויזנט דאלער? וואלט איך דאך דאס דיר געדארפט באצאלן, וועגן דעם האב איך דיר געגעבן די צוויי פראסקעס. אז די גמרא זאגט אז בכה רבי יש קונה עולמו בשעה אחת, זאלסטו וויסן אז מען קען קונה זיין גאנצן עולם הבא אין איין שעה, קענסטו דיר פארשטעלן מיט וואסערע היי סטעיקס דו שפילסט דיך דא, אז איין רגע דו קענסט א גאנצן עולם הבא קונה זיין, און אז דו ביסט מבטל די רגע וואס דו פארלירסט אלץ, דו קענסט דעם גאנצן עולם הבא פארלירן. וועגן דעם האט בכה רבי. ס'ווערט געברענגט אין ספרים הקדושים דער של"ה הקדוש רעדט זייער אסאך דערפון, ס'איז דא אזאך וואס דאס הייסט עולם, נפש און שנה. עולם מיינט מ'איז אויף דעם עולם צו אויף יענעם עולם. ס'איז דא אנדערע עולמות, נאכדעם איז דא שנה, א יאר, דאס איז מקום און זמן. עולם הייסט מקום און שנה הייסט זמן. די גאנצע צמצום וואס דער אייבערשטער האט געמאכט אין די בריאה האט ער געמאכט די צוויי זאכן, מקום און זמן. ס'איז דא יעדע זאך האט א פלאץ, און זמן מיינט. אז יעדע זאך האט א זמן, א מענטש קומט אראפ אויף אזויפיל יאר, יעצט איז פאר בין השמשות, איז ערב שבת, נאך בין השמשות ווערט שוין א ספק שבת, און נאכדעם ווען ס'איז ליל גמור איז ודאי שבת, דאס איז מקום און זמן. יעצט, דער הייליגער חתם סופר זאגט, כל הלומד תורה לשמה, כל העולם כולו כדאי לו, זאגט ער א מורא'דיג ווארט. די הייליגע תורה איז אזוי גרויס און אזוי הייליג אז ס'ברענגט אריין דעם נפש פונעם מענטש העכער פון מקום און העכער פון זמן, סאו דער עולם שנה נפש, דער נפש קען אריינגיין אין וועלכן עולם ער וויל, ס'איז ידוע, תלמידי בעל שם, און נאך אנדערע פריעריגע צדיקים האבן געקענט מאכן א עליית נשמה. שאלות ותשובות מן השמים, א ספר, ער האט געהאט א שאלה האט ער אנגעפרעגט דעם אייבערשטן, ווי מיר פסק'נען ווי רש"י צו ווי רבינו תם האט ער אנגעפרעגט דעם אייבערשטן. און ממילא ווער ס'האט געלערנט תורה לשמה, כל העולם כולו כדאי הוא לו. זאגט דער חתם סופר, ווען איינער לערנט תורה לשמה איז דער נישט מוגבל צו מקום און צו זמן. למשל, ווען איינער וויל היינט מקריב זיין א קרבן עולה, ער קען נישט, נישט דא קיין מזבח, ס'נישט דא גארנישט, נישט דא קיין בית המקדש, טאמער לערנט ער אבער, תורת עולה איז כאילו הקריב עולה, איז היינט איז נאך שייך מקריב צו זיין אלע קרבנות, ס'איז היינט שייך אלעס צו טוהן אין די גרעסטע עולמות, און ס'איז שייך צו טוהן אין זמן, ממילא איז ער נישט מוגבל צו מקום און צו זמן, של"ה הקדוש איז זייער אסאך מאריך אין דעם, און אלע אנדערע הייליגע ספרים. יעצט למעשה, אויב ער איז נישט מוגבל צו מקום און זמן הייסט ער למעלה מן הזמן, און למעלה מן המקום, דאס הייסט ער איז העכער פון די טבע. ס'איז א מורא'דיג ווארט. דער הייליגער חתם סופר זאגט, שטייט אין די הגדה, הא לחמא עניא, דאס איז דאס ארעמע ברויט, די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים, כל דכפין ייתי וייכול, כל דצריך ייתי ויפסח, השתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל, השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין. פרעגט דער חתם סופר א קשיא, האט מען געדארפט אנהייבן אזוי, כל דכפין ייתי ויכול און כל דצריך ייתי ויפסח? דאס האט מען געדארפט אויסרופן א טאג צו צוויי פאר פסח, א יעדער מענטש וואס האט נישט וואו צו עסן זאל זיך קומען איינשרייבן, שטעל דיר פאר די באלעבאסטע האט שוין אפגעקאכט אלעס, ס'ליגט שוין אלעס גרייט. און דו עפענסט די טיר און דו זאגסט, כל דכפין ייתי ויכול, און וואס געשעט אז ס'קומען אריין דרייסיג געסט? ס'דאך נישט וואס צו געבן אפילו קיינעם קיין כזית! און נאך א זאך, דו גייסט זאגן יעצט, כל דכפין ייתי ויכול, האסטו געדארפט אנהייבן אזוי, כל דכפין ייתי ויכול כל דצריך ייתי ויפסח, און נאכדעם האסטו געדארפט אנהייבן הא לחמא עניא, דאס איז דאס ארעמע ברויט. זאגט דער הייליגער חתם סופר דברים נפלאים נפלאים מאוד, זאגט ער אזוי. ווען א איד זעצט זיך צו צום סדר איז נישט דא קיין מוגבל פון קיין מקום און קיין זמן, אונז ווייס מיר ס'א ידיעה, דער מקום ארון איז געווען אינו מן המדה און דו האסט געמאסטן פון ביידע זייטן איז געווען צען אמות, און דער ארון איז געווען אמתים וחצי, ס'איז געווען אינו מן המדה, און יעדע דבר שבקדושה איז אינו מן המדה, דער כתב סופר זאגט אז דאס וואס ס'שטייט אז עומדים צפופים ומשתחוים רווחים אין די משנה אין פרקי אבות, ווייל א דבר שבקדושה איז נישט תופס קיין מקום. זאגט ער, ביי מיין טאטן אין פארלערנען שטיבל האט מען עס געזען, ס'איז געווען א קליינער צימער, ס'איז קוים אריין געגאנגען מענטשן, און בשעת ער האט פארגעלערנט זענען אריין פיר הונדערט תלמידים, דאס איז נאך געווען היינט, דאס איז געווען אין חתם סופר'ס צייט, איך האב ענק אמאל נאכגעזאגט, דער הייליגער מהר"ל זאגט א מורא'דיג ווארט, ס'איז געקומען טיטוס הרשע, איז אריין אין קדשי קדשים און ער האט געגעבן א שטעך אריין אין פרוכת, און ס'האט אנגעהויבן צו רינען בלוט, כסבר שהורג את עצמו, ער האט געמיינט ער האט חלילה, מ'טאר נישט אפילו ארויסזאגן וואס דאס איז טייטש. נאר עניוועי, ער האט געמיינט ער האט ח"ו געהארגעט. למעשה פרעגט דער הייליגער מהרל ס'שטייט דאך אונז ווייסט מיר אז לא עביד קודשא בריך הוא ניסא למגנא, דער אייבערשטער מאכט נישט קיין ניסים אומזינסט, דער רבי איז דאך ביזי אין זיינע הייליגע ספרים וועגן די מדינה אז ס'קען נישט זיין ניסים ווייל דער אייבערשטער מאכט עס נישט פאר גארנישט, נו ווי געגאנגען דער אייבערשטער און געמאכט דא א נס אז ס'זאל אנהייבן צו בליטן, ער זאל מיינען שהרג את עצמו? זאגט דער מהרל ניין, א דבר שבקדושה נישט תופס קיין מקום. מ'האט געשפריצט פיר הונדערט יאר אויף דעם פרוכת, און די אלע בלוטן וואס מען האט געשפריצט האט עס איינגעזאפט, ווייל ס'האט נישט תופס מקום געווען, די מינוט ס'האט עס אנגערירט א דבר טמא האט אנגעהויבן צו גיסן דערפון בלוט, איז ס'איז נישט געווען א נס, די נס איז געווען אז ס'האט געהאלטן די גאנצע צייט, ווייל ס'איז געווען א דבר שבקדושה נישט תופס מקום, און די זעלבע שטייט אויך, מעולם לא אמר אדם צר לי המקום ללון בירושלים, ס'איז געווען פאר אלע מענטשן צו פלאץ.

סא ווען ס'קומט א זאך וואס דאס הייסט קדושה ווערט עס נישט געגרעניצט מיט מקום און זמן. מ'זעט ס'איז דא צדיקי עולם, זיי האבן געמאכט אזויפיל ספרים, זיי זענען געווען יונגע מענטשן, דער ש"ך איז געווען א יונגער מענטש ווען ער איז אוועק, ער האט געמאכט אזאלעכע ספרים הערליך, איז די וועלט דערציילט אז ער האט געטראכט און ער די פעדער האט געשריבן פון זיך אליין, ווייל א דבר שבקדושה איז נישט תופס מקום, ס'מוז נישט זיין ער האט געמוזט האלטן די פעדער, ער האט געמוזט איינטונקען די פעדער אין טינט. ס'איז געפארן אזוי ווי אונזערע פעדערס פארן, מען דארף עס נישט איינטונקען אין טינט, און אויכעט אז ס'האט געשריבן די גאנצע צייט וואס דער ש"ך האט געטראכט. איך געדענק כ'בין אמאל אריין געגאנגען צו די ישיבה תפארת ירושלים איז דארט געווען א שטיקל סעודה, פרעג איך איינער וואס איז דאס, זאגן זיי אז ר' משה האט יעצט געענדיגט צוויי הונדערט מאל ד' חלקי שולחן ערוך, מחבר מיטן רמ"א, איר ווייסט וואס דאס איז? איך מיין ווען אונז זאל מיר עס וועלן דורך זאגן פשוט. נישט וויסן וואס דארט שטייט דאווענען עט עס אונז דויערן יארן יארן און דער ר' משה האט דאך געלערנט אנדערע זאכן אויכעט און ער האט געזאגט א שיעור און ער האט געדאווענט און ער האט געהאט אנדערע אבליגעישאנס און ער איז געגאנגען נאך געלט פאר די ישיבה סאו וויאזוי איז דאס אלעס מעגליך? די צדיקים זענען נישט אריינגעפאלן אונטער מקום און אונטער זמן. געבט א קוק אויף אונזער הייליגן רבי'ן. וואס ער האט אקאמפלישט אין די פאר יאר אין אמעריקע זייענדיג שוין א איד פון פֿינף און פֿופֿציק ווען ער האט אנגעהויבן צו בויען און ער איז געווען ביזי מיט טויזענטער זאכן מיט ברית'ן מיט קידושים און מיט שאלות און אויפשטעלן מוסדות און יעדע שווערע פראבלעם איז אדורך דורך אים און סתם אידן זיך אויסגערעדט דאס הארץ און פאר יעדן געהאלפן און געטוהן ער האט אין די דרײַסיק יאר אין אמעריקע אקאמפלישט מער וויפיל די עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דזשענעראל מאטאר. וויאזוי איז דאס געווען? דער מענטש האט געהאט א ברכה אין די צייט. יעדער צדיק האט א ברכה אין די צייט, ווייל מקום הארון אינו מן המידה. זאגט דער הייליגער חתם סופר פייערדיגע ווערטער, ער זאגט אזוי, אז מען הייבט אן דעם סדר און מען הייבט אן הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא, איז עס געווארן א מקום של קדושה, ס'איז געווארן א מקום, און מען גייט אפפירן א הייליגן סדר פארן הייליגן באשעפער און מען גייט מקיים זיין מצוות מצות און נאך אזאלעכע מצוות, מצות סיפור יציאת מצרים איז אז מען האט שוין אנגעהויבן דעם הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים, קענסטו שוין זאגן כל דכפין ייתי וייכול, ווען ס'זאל קומען הונדערט מענטשן עט זיין אין טאפ גענוג פאר הונדערט מענטשן, ס'עט נישט פעלן פאר קיינעם. אזוי זאגט דער הייליגער חתם סופר. דערפאר הייבט מען קודם אן הא לחמא עניא. מען זעט טאקע אויכעט א איד אין שול, ער זעט נאך א גאסט, נאך א גאסט, רופט ער אהיים, ער רופט אהיים, האסט דען קאארדינעיטעד מיט דיין בני בית? ניין, ס'איז דא אז ס'קומט אריין א קדושה און ס'איז דא גענוג פאר יעדן. כ'האב ענק שוין געזאגט, אלע יארן וואס אידן זענען געזעסן אין די קליינע דערפלעך פארווארפן, האבן זיי אויך געלעבט פון מן, ווייל זיי האבן זיך געפירט אידיש מיט ערליך, און סאמהאו האבן זיי עקזיסטעט, א גוי האט נישט געהייערט א איד, און יעדער איד האט געלעבט, מ'איז געשטארבן אז ס'איז געווען בלוטיגע פראגראמען, און ס'איז געווען בלוטיגע מלחמות, אבער מ'איז נישט געשטארבן פאר הונגער, אלע קהילות האבן געהאט, מ'האט געגעבן פאר יעדן. על כל פנים, דאס איז דער ענין פון עולם און שנה. יעצט לאמיר צוגיין אביסל וואס איז דער ענין פון נפש. א מענטש מאכט זיך א חשבון אז דער אייבערשטער האט אויסגעמישט דעם די נשמה מיטן גוף. שוין, דער מענטש מיינט אז די נשמה גייט ערגעץ אריין און וואס מען זאגט דארט הנשמה שבמוחי, עס גייט אריין אין מח א נשמה א קליין ביסל און דאס איז די גאנצע נשמה. ניין, ס'איז נישט אזוי. ס'ווערט געברענגט אין נפש החיים און אין אנדערע ספרים אז די נשמה. עס איז אזוי ווי די זוילן פונעם מענטש לגבי דעם גוף. א מענטש טוט זיך אן א שיך, וויפיל דעקט צו די שיך פונעם גוף? די קלענסטע פלאץ. די זאקן איז שוין גרעסער, דעקט שוין צו מער ווי די שיך. די שיך דעקט צו ממש נאר די זוילן און אביסל פון די פיס. דעטס איט.
זאגט ער, די זעלבע איז א נשמה. א נשמה דעקט צו א טראפ דעם גוף אינעם מח, און ס'גייט ארויף. ביז אויבן אין הימל אריין. דאס איז דער ערך פון דיין נשמה צום גוף. יעצט ער ברענגט, ס'שטייט אין די משנה, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, זאגט ער, אונז געפינמער דאס ווארט אתה, דער מענטש מיינט אז ס'איז דא א נשמה און ס'איז דא א גוף, און ווען ער שטארבט גייט ארויס די נשמה פונעם גוף, דער גוף בלייבט דא און מ'באגראבט אים אין דער ערד, און די נשמה גייט ארויף אין הימל. זאגט ער ניין, דער גוף און די נשמה ביידע גייען אינאיינעם די גאנצע צייט, ס'איז נישט דא דער גוף איז עקסטער און די נשמה איז עקסטער, למשל זאגט ער ווען מען נעמט א מענטש מען מאכט אים סורדזשערי מען דארף אראפ נעמען א פיס און דעם פיס באגראבט מען דא אין בית החיים, איז דער מענטש יעצט געווארן אן אנדערער מענטש? ווייל ער ס'פעלט אים א פיס? ניין, ער איז א מחוסר אבר, אבער ס'איז דער זעלבער מענטש און די זעלבע נשמה באגלייט אים, אפילו ער האט א פיס ווייניגער. די זעלבע איז ווען דער גאנצער גוף שטארבט אפ, די נשמה באגלייט דעם מענטש די גאנצע צייט, און די זעלבע אויכעט דער גוף באגלייט די נשמה אין הימל אויכעט, וועגן דעם שטייט אז. ס'איז דא די עליות, וויאזוי ס'איז דא, גן עדן העליון, גן עדן התחתון, די נפש, רוח, נשמה חיה, יחידה, און ס'ווערט געברענגט אין די קבלה ספרים און אין קב הישר אז די נשמה קומט אראפ יעדן ערב ראש חודש און יעדן פופצעטן טאג פון חודש און ס'איז מחיה מתים דעם גוף, ווען א מענטש זאל האבן הייליגע אויגן וואלט ער עס געקענט זען, דער אר"י הקדוש פלעגט עס זען, ער פלעגט ווייזן הרב חיים וויטאל. און די נשמה האט געזאגט אינאיינעם מיטן גוף נשמת, די נשמה איז צוריקגעגאנגען צו אירע העכערע פלעצער, לויטן סיסטעם פון עליות עולמות, די נפש רוח נשמה חיה יחידה, און דער גוף האט זיך דא געבוקט פארן אייבערשטן, און דאס איז וואס אונז זאג מיר אין נשמת, כל ברך לך תכרע, כל קומה לך לבד תשתחווה, כל הלבבות ייראוך, דאס גייט אויף אייביג, אפילו נאכדעם ווען מען שטארבט, ברענגט ווייטער די נפש החיים אזוי. א מענטש מיינט אז ווען מען גייט ארויף אין גיהנום ווערט מען אפגעזונדערט פון אלע זיינע חטאים און ער בלייבט א נייער מענטש, זאגט ער ניין, דער זעלבער מענטש וואס דו האסט דא געטוהן דיינע שלעכטע מידות מיט דיינע שלעכטע תאוות רעות אלעס נעמסטו מיט אין הימל, ס'דא א מעשה פון עפעס א דיבוק ס'איז אריין אין א מענטש. און ער האט אנגעהויבן צו וויינען ווי שלעכט ס'איז אים, מען דרייט זיך אין כף הקלע, ס'איז צרות, דער מצב איז געפערליך. אינמיטן האט ער אנגעהויבן צו רעדן אזאלכע ניבול פה, אזוי ווי ער האט גערעדט דא אויף די וועלט. האט אים דער גרויסער צדיק וואס האט געוואלט ארויסטרייבן דעם דיבוק געפרעגט, וויאזוי איז דאס אז דו רעדסט די זעלבע ניבול פה? זאגט ער, דו מיינסט אז דארט ווען מען קומט אריין אויף יענע וועלט איז מען אנדערש ווי מען איז דא? אזוי ווי מען פירט זיך אויף דא פירט מען זיך אויף דארט. איך לייד נאר יסורים ווייל איך לויף ארום אין כף הקלע, מען ווארפט מיך פון איין עק וועלט אויף די אנדערע ווייל כ'האב געזינדיגט, אבער למעשה אלע מידות רעות נעמט מען מיט, דער גיהנום איז בסך הכל טוט אויף אזוינפיל אז ס'טוט אראפנעמען די זהמה פון די עבירות, אבער די מידות רעות מיט די ניבול פה וואס כ'האב גערעדט דא דאס בלייבט. ער ברענגט א ראיה צו דעם פון א חזל, א חזל. ס'דא אסאך פלעצער אין ילקוט אין אנדערע פלעצער ס'איז דא מסכת גיהנום שטייט אזוי רשעים משפט מען אין גיהנום ס'קומט שבת קודש לעשט מען אויס דעם פייער און מען גייט ארויס מען גייט נישט אין עולם הבא ווייל זיי זענען דאך נאך רשעים אבער מען גייט ארויס פון גיהנום פונעם מינוט מ'איז ארויס פון גיהנום זעצט מען זיך אריין דארטן ווי ס'איז דא הרי שלג גרויסע בערג פון שניי זאלן זיך אביסל אפקילן. פון די היץ פון גיהנום פון א גאנצע וואך, אז זיי זאלן קענען ווייטער אויסהאלטן די יסורים די אנדערע וואך. אזוי שטייט אין מסכת גיהנום. זאגט ער דארטן אין מסכת גיהנום אז די רשעים זיי זעען ס'קומט שוין פארנאכט מוצאי שבת, מ'דארף זיי שוין צוריק טראגן אין גיהנום, זאמלען זיי צאם אסאך שניי פון הרי שלג און זיי ווילן עס מיטנעמען ס'זאל זיי זיין אין גיהנום נישט אזוי הייס. זאגט דער אייבערשטער וואס מיינט עטס דא? עטס זענט עוסק דא אויך אין גניבה? דא ס'איז נישט דער עולם הזה, דא ס'איז דער עולם הבא, דא איז נישט דא קיין גניבה, וואס גנב'עט עטס דא? זאגט די נפש החיים, זעסטו דאך פון דעם אז אזוי ווי מען פירט זיך אויף דא פירט מען זיך אויף דארט, דער פעקט וואס מען איז געשטארבן איז נאר געווארן א פירוד צווישן דעם נשמה און דעם גוף, אבער די נשמה איז אט די זעלבע מיט די זעלבע פארשמירעכטס מיט די זעלבע מידות רעות, מיט די זעלבע כעס, מיט די זעלבע רציחה, פונקט די זעלבע ווי זי איז דא געווען מיטן גוף, מען האט נאר אראפגענומען א פוס פארן מענטש, דער מענטש בלייבט די זעלבע. מען האט אוועקגענומען די נשמה, די נשמה דארף דורכגיין אסאך אסאך צייט ביז זי וועט ווערן אויסגעלאטערט, יעצט דאס איז די נפש, די נשמה, עולם שנה און נפש, יעצט כדי א מענטש זאל פארשטיין וויאזוי רייניגט מען זיך טאקע אפ פון די אלע זאכן, איז נאר דא איין זאך, קבלת התורה, מען איז מקבל די תורה, און דער אור פון די תורה העלפט אז מען זאל קענען ארויסקריכן פון די אלע זאכן. ווייל טאמער קריכט ער נישט ארויס ווען ער איז דא אויף די וועלט, ווען ער קומט אן אויף יענע וועלט איז עס א נצחי, העט ער שוין קיינמאל נישט חלילה ארויסקריכן, די גיהנום קען אים דאס נישט העלפן ארויסקריכן. יעצט אז מ'וויל האבן א מושג וואס דאס הייסט נצחי, אויף אייביג, איז דער מכתב מאליהו ברענגט א מורא'דיגן געדאנק, ער זאגט למשל, ס'זאל זיין א ריזיגער בארג וואס זאל זיין אנגעפילט מיט ווייץ, א ריזיגער בארג, וויפיל דו קענסט דיר משער זיין, פון די ערד ביז צום הימל, און איינמאל אין צען טויזנט יאהר זאל קומען א פייגעלע, זאל אוועקנעמען איין ווייץ און זאל עס אוועקטראגן. וויפיל צייט גייט געדויערן אז דער גאנצער בארג זאל ווערן אוועקגעטראגן די ווייץ? זאגט ער, מען קען האבן אן השגה, איינמאל אין צען טויזנט יאהר, איין שטיקל, מען וועט רעכענען וויפיל ווייץ ס'איז דא. זאגט ער, נצחי, איז אינגאנצן נישט קיין ערך צו דעם משל. נצחי איז לנצח נצחים אויף אייביג, און אזוי גייט דער מענטש בלייבן אויף אייביג, רחמנא לצלן, איז אז מ'איז מקבל אויף זיך דעם עול תורה, און מ'ברענגט אין זיך אריין גוטע מידות, בין אדם לחבירו, און אזוי ווייטער, וועט עס די הייליגע תורה אים אויסלייטערן אז ער זאל מצליח זיין און ער זאל קענען. שטייגן, און די אלע אלטע זאכן, די שלעכטע מידות וואס ער האט שוין קונה געווען אין זיך, זאלן אלע אוועקגיין פון אים, און ער זאל עס קענען מהפך זיין, ממש אז ס'זאל אלעס ווערן לטוב. יעצט אויב עטס געדענקטס, כ'האב ענק געברענגט די גמרא אויבן, פון רבי יוחנן מיט ריש לקיש, אז רבי יוחנן האט געבעטן ריש לקיש ער זאל אויף זיך מקבל זיין דעם עול תורה, האב איך ענק געזאגט, כ'העל ענק שוין אמאל באלד שפעטער ביים שיעור מסביר זיין וואס דאס איז דער עול תורה. לאמיר רעדן אביסל וועגן דעם עול תורה. צוויי מענטשן גייען ארבעטן, איינער איז דער באלעבאס, ער אונט א ריזיגע קאמפאני, און יעדן טאג מאכט ער שווערע מיליאנען דאלער, און נאכדעם איז דא דער ארבייטער, דער ארבייטער קומט אריין, און ער פאנטשט דעם קלאק, און ער מאכט זיך באקוועם, און נאכדעם הייבט ער אן אביסל צו ארבעטן, און ער ווערט מיד, און ער דארף א שטיקל א ברעיק, און א לאנטש ברעיק, און א קאפי ברעיק. און ער קוקט די גאנצע צייט אויפן זייגער, ענדליך ס'איז שוין געווארן פינף א זייגער, די בעל קלינגט און ער איז אהיים. דעיס הייסט אן עול, ער האט אויף זיך א געהעריגן עול. א עול פון וועם? אן עול פון באלעבאס. ווען ער טוט נישט דעיס אלעס, קריגט ער נישט סוף וואך קיין וועידזש. ער קריגט נישט קיין וועידזש, האט ער נישט וואס צו לעבן. דער באלעבאס גייט אויך אריין אינעם זעלבן פאבריק, ער פאנטשט נישט קיין קלאק, ער קומט א האלבע שעה פריער, ער קען אמאל זיצן. דאך פינעווע, נאך זעקסע, נאך זיבענע, נאך אכטע, ביינאכט אינדערהיים נעמט ער זיך נאך מיט אביסל פעיפער ווארק. ער האט אויך אן עול. וואס איז דער חילוק צווישן דעם עול פון בעל הבית און דעם עול פון דעם ארבייטער? דער עול פון דער ארבייטער טוט עס פשוט געצווינגענערהייט ווייל ער האט נישט קיין ברירה. די מינוט ער זאל געווינען א לאטערי אדער ער זאל האבן גענוג געלט צי ער גייט ריטייערן האט ער גארנישט מיט דער פאבריק. סאו ער האט אויך אן עול אבער נישט דעם עול. וואס דער באלעבאס, ער האט אן אנדערע מין עול, ער האט אן עול פאר זיינע וועידזשעס. דער באלעבאס האט אן אנדערן עול, ער האט אן עול וואס ער איז פרייליך מיט זיין עול, ס'איז ביי אים נישט קיין פראבלעם, פארקערט ווען ער איז אויף נאך דריי שעה ביינאכט און ער זעט ער האט געמאכט נאך א בעסערן דיעל, און ער האט געמאכט נאך א דזשיניעס אינוועסטמענט, ער, ביי אים איז דאס נישט קיין עול, ביי אים איז דאס א מחיה, ווייל פארוואס איז עס נישט קיין עול, ס'איז דאך אים יא אן עול, אבער ס'איז אן עול ווייל ער ווייסט הי געטס סאמטינג אוט אוו איט, דאס זעלבע אויך. דער גאנצע ענין וואס אונז גיימיר מקבל זיין יעצט שבועות דעם עול תורה, אונז זעמיר פין די בר מצוה, קודם פין ווען מיר געבוירן זעמיר אידן, פין די בר מצוה האמיר מקבל געווען אויף זיך דעם עול תורה און עול מצוות, וואס זעמיר יעדעס יאר מקבל נאכאמאל דעם עול תורה, דעם עול תורה, דעם עול תורה, וואס מען איז בעיסיקלי מקבל איז דעם עול תורה, דאס מיינט אזוי, דער מענטש דער באלעבאס ער האט אויך אן עול, אבער ער איז צופרידן ווייל ער האט דעם עול פין געלט, ער מאכט געלט, דער ארבייטער, הע. מאכט גארנישט, ער באקומט אויף די שעה און ער מוז נאך ארבעטן פאר זיין שטיקל ברויט. ביי אונז איז דער עול תורה וואס מ'איז מקבל, דער עול תורה איז אז דאס איז תורה הקדושה, דאס איז אונזער לעבן, דאס איז יקרה היא מפנינים, דאס איז ביי אונז מער ווערד ווי אלע גאלד און אלע זילבער פון דער וועלט, דאס איז ביי אונז מתוקים, ס'איז זיס מדבש ונופת צופים. דאס איז ביי אונז דאס גרעסטע און דאס הייליגסטע. דאס איז בדוגמת בערך אזוי ווי דער באלעבאס וואס ער האט אן עול אבער ער מאכט א מיליאן דאלער יעדע צוויי חדשים. ער איז פרייליך מיט דעם עול, ער וויל דעם עול און ער וואלט געוואלט אז דער עול זאל ווערן מער, ער זאל קענען מאכן נאך מער געלט. און דאס זעמער אונז מקבל יעדן שבועות נאכאמאל. אונז זעמער מקבל אן אלטע קבלה וואס אונז זעמער נישט בועט מהר סיני. אונז זעמער מקבל א זאך וואס מ'האט אונז אויסגעלערנט פון ווען אונז זעמיר געבוירן געווארן, אונז זאל מען זיך פירן אויפן אידישן וועג, אונז זעמיר מקבל א זאך וואס ביי די בר מצוה האמיר עס אונז מקבל געווען אז אונז זעמיר א גדול, אונז זעמיר מחיוב בתורה ובמצוה, אונז זעמיר מקבל יעצט א נייעם עול תורה אז אונז ווייס מיר אז די תורה איז נישט קיין עול, פארקערט די תורה מיט דעם וועמיר אונז זוכה זיין לחיי עולם הזה און לחיי עולם הבא, און ממילא זעמיר אונז מקבל דאס מיט א נייע ליבשאפט, און די נייע ליבשאפט גייט. וועט זיין פאר אונז אזוי ווי דער באלעבאס וואס ער איז מקבל דעם יאך ווייל ער וויל מאכן נאך געלט, אונז וועלן מקבל זיין מיט אזא ליבשאפט אז דאס וועט אונז ברענגען אז די תורה וועט זיין פרה ורבה, ס'וועט אונז מערן זיך ביי אונז, ס'וועט אונז ארויסנעמען פון אלע שמוץ, פון אלע שלעכטע זאכן און פון אלע. נישט גוטע זאך וואס אונז האמיר געטוהן, און עס האט אונז אריינברענגט צו דעם העכסטן סארס פון דביקות השם, דאס איז וואס אונז גיימיר מקבל זיין יעצט שבועות. און די תורה הקדושה טוט אויכעט צאמשטעלן, ס'איז נישט דא קיין מקום און קיין זמן, שטעלט עס צאם די נשמה מיטן גוף, וואס די נשמה וואס ס'קומט ארויף אין הימל איז נישט דא קיין זמן, און דא אויף די וועלט איז יא דא זמן. ס'שטייט די גמרא ברענגט אז עפעס א טיי עפעס א מענטש וואס ער דרייט זיך אין מדבר האט געוויזן פאר איינער פון די אמוראים, קום כ'על דיר ווייזן, די קורח איז איינגעזינקען ווייזט ער דארטן אז ס'איז דא א גריב, ס'קומט ארויס א רויעך און מ'הערט דאס געשרייעכץ משה אמת ותורתו אמת ואנו בדאים. יעצט כאטשיג דאס איז שוין נעמסט אן טויזנט יאר שפעטער, מ'האלט עס אין איין איבערזאגן. פארוואס? ווייל ס'אזוי. אויף די וועלט איז א עולם וואס גייט אדורך, א מענטש קומט אראפ דא וויפיל יאר ער קומט אראפ. און ממילא מוחל צו זיין איז אויך זייער גרינג ווייל. האט ער בא'עוולה'ט האט ער נישט בא'עוולה'ט האט ער שוין בא'עוולה'ט האט איבערגעבעטן זיך אינגאנצן אן עולם עובר ס'גייט דורך טאמער אבער רעדט מען פון עולם הבא דאס איז א נצחי א נצחי איז נישט דא אזא מין זאך וואס עס שטעלט זיך אפ ס'איז נישט א יאר שפעטער האט מען זיך שוין צוגעוואוינט צו די עבירה צען יאר שפעטער האט מען זיך שוין צוגעוואוינט צו די בזיונות וואס מען האט געהאט ס'ווערט קיינמאל נישט פאר. שוואכערט, און ס'גייט אלץ ווייטער און ווייטער ווייל ס'איז א נצחי. איז דארטן ווען ס'האט זיך געהאנדלט אז די מענטשן זענען געווען אונטער דער ערד זענען שוין נישט געווען אויף די ערד, האלט מען זין איין איבערזאגן דאס מיטן זעלבן ברען מיטן זעלבן פלאקער. איז במילא ווען א מענטש טוט נישט תשובה דא אויף די וועלט און ער קומט אן אויף יענע וועלט און. ער קומט אן מיט א פעקל חטאים, דאס איז נישט די פשט, די ערשטע יאר און די צווייטע יאר און די דריטע יאר ווערט גרינגער, פינף הונדערט יאר ארום וועט זיין פונקט די זעלבע בושה, און ממילא דארף מען זיך מדבק זיין צו די תורה וואס די תורה טוט אלעס אפוואשן, דא אויף די וועלט קען מען אלעס געבן א וואש אפ, און איינמאל אז מען געבט א וואש אפ די אלע זאכן, קומט מען אן אויף יענע וועלט ריין אזוי ווי עס דארף צו זיין. דער הייליגער ווילנער גאון איז מסביר אויפן פסוק אז ימלא שחוק פינו, זאגט ער אזוי, שחוק, איז ווען איינער מ'זאגט אים ס'איז פאר אים געשען עפעס א גרויסע נס, צו ער האט געווינען א גרויסע לאטערי, דעם כאפט ער קודם א שחוק א גוט געלעכטער, און נאכדעם בלייבט ער בשמחה. זאגט דער ווילנער גאון, ווען משיח העט קומען העט זיין אזא מין אנדערשקייט ווי ס'איז היינט, אז אז ימלא שחוק פינו מ'עט האלטן אין איין לאכן א גוט געלעכטער, מ'עט נישט אוועק גיין פון דעם געלעכטער צוצוקומען צו דעם שמחה, ווייל דאס גיין אוועק פון געלעכטער העט אויך זיין אן אייביגקייט. סאו צו פארפאסן אזא מין אייביגקייט איז זייער א שלעכטע זאך, און דווקא אויף די וועלט קען מען עס מתקן זיין וועגן מקום און זמן, ס'איז אריינגעלייגט אין מקום און זמן, און ממילא מיט די תורה קען מען אלעס אויסארבעטן. יעצט וויל איך ענק זאגן זייער א אינטערעסאנטע זאך, די גמרא זאגט אז דער אייבישטער איז געגאנגען און געוואלט פארקויפן זיין טאכטער, די אידישע טאכטער, די תורה, געוואלט פארקויפן, גייט ער צו עשיו, גייט צו ישמעאל, ער בעט יעדן איינעם, אפשר ווילט עטס קויפן די תורה? בקיצור, ישמעאל פרעגט אים וואס ס'שטייט דארט, זאגט אים דער אייבערשטער דארט שטייט לא תרצח און אזוי ווייטער. יעצט באמת, א גוטער סעילסמאן ווייסט אז ער וויל פארקויפן א זאך, הייבט ער אן אזוי, דארטן שטייט אז מ'זאל עסן שבת גוטע קוגל וקראת לשבת עונג, מיט א הער מיט א הין, פורים דארף מען שיכור'ן, ענד ביי דע וועי ס'דא אזא זאך ווי לא תרצח אויך, אבער אז דו גייסט יענעם פארקויפן אים לא תרצח, טשי, אוודאי וועט ער עס נישט נעמען. וואסערע מין סעילס טאלק איז דעי? די תירוץ איז זייער פשוט, כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל א משל. א מענטש קומט אריין, ער זעהט איינער האט עדווערטייזט ער פארקויפט א יעכט, א יאכט, קיצור קומט ער אריין, זעצט ער זיך אראפ, און ער זאגט אים, עה וויפיל ווילסטו פארן יאכט? זאגט ער רב איד, גייט ארויס פון דא. פרעגט ער וואס איז? זעהט איך עדווערטייזט איר ווילט פארקויפן, און איך קום עס קויפן. זאגט ער ניין ניין ניין ניין ניין. איר קומט נישט, איר קומט האַנדלען. ווען איר קומט האַנדלען, גייט זיך ערגעץ אַנדערש. איך האָב צו אײַך נישט קיין צײַט. דאָ קומט מען אַרײַן, מען לייגט אַראָפּ צוואַנציק מיליאָן, וויפֿל דו האַלטסט ס'איז ווערט, צו דרײַסיק מיליאָן, און מען וואָקט אַרויס, אַ ביסל אַרויפֿגעצאָלט, אַ ביסל אַראָפּגעצאָלט. דאָס איז, דאָס איז נישט קיין האַנדלען-ביזנעס. די זעלבע אויך. און דער אייבערשטער האָט געזען, אַז די אומות-העולם האָבן אים גראָד געפֿרעגט, וואָס שטייט אין דער תּורה? אָ, דער אייבערשטער געוויסט, עטס זענט שוין דא נאר צו האנדלען, צו האנדלען וועל איך ענק געבן דעם שווערסטן געבאט וואס איך האב, וואס דאס איז זיין פונקט פארקערט פון ענקער מהות, ממילא וועט עטס נישט נעמען, נאר אויף אזויפיל, איך האב עס ענק געאפערט. יעצט וואס איז מיט די די אידן, איז דא א מורא'דיגע זאך, עס זאגט דער חידושי הרי"ם, פארוואס שטייט איש על דגלו באותותיו, זאגט ער, יעדער איד דארף וויסן אז ער זאל בלייבן אויף זיין פלאץ, און דאס איז די מצוה פון הגבלה וואס דער אייבערשטער האט באפוילן פאר די אידן, איז. די ווארט איז אז א אידישע נשמה ווען מען זאגט אים נישט ער זאל זיך אפשטעלן גייט ער ווייטער ווייטער ווייטער ווייטער ווייטער אן א לימיטעישענס און און דער אייבישטער האט געמוזט אנזאגן פאר משה רבינו ויאמר השם אל משה דאס איז א פסוק אין שמות י ט פסוק כ א רד העד בעם וואס פן יהרסו אל השם לראות ונפל ממנו רב ווייל דאס איז דער איד דער איד ער וויל נאך און נאך ער פלאקערט אויף נאך און נאך ער האט נישט געפרעגט דעם אייבישטן. וואס שטייט אין די תורה? דער איד האט דאך געשריגן נעשה ונשמע, און דער אייבערשטער זאגט אן ווייטער וגם הכהנים הנגשים אל ה' זאלן יתקדשו פן יפרוץ בהם ה', און נאכדעם זאגט דער משה רבינו צוריק פארן אייבערשטן ויאמר משה אל ה' לא יוכל העם לעלות אל הר סיני כי אתה העדותה בנו לאמר הגבל את העם וקדשתו, אבער דער איד וויל ער וויל ער וויל גיין העכער העכער און העכער. יעצט אז ס'קומט אזא מין הייליגער טאג וואס דאס איז שבועות וואס דאס איז קבלת התורה, כ'וויל ענק זאגן א שטיקל אור החיים הקדוש, וואס דער אור החיים הקדוש זאגט, וואס ביים אייבערשטן מיינט דער הייליגער טאג, און נאכדעם וועסטו פארשטיין וואס דאס דארף מיינען ביי אונז דער הייליגער טאג. ס'איז דא א פסוק, שמות, קאפיטל י"ט, פסוק א', בחודש השלישי, דעם דריטן חודש לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. נאכדעם שטייט ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, יעצט דער ויסעו מרפידים פון דארט זענען זיי דאך ארויסגעגאנגען, נו איז דאך דער פסוק שלא בסדר, ס'וואלט קודם געדארפט שטיין ויסעו מרפידים אדער בחודש השלישי ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, וואס זאגסטו קודם אז באו מדבר סיני נאכדעם הייבט זיך אן ויסעו מרפידים, זאגט דער אור החיים הקדוש מורא'דיגע ווערטער. ואולי שהוא על דרך אומרם אהבה מקלקלת השורה. מען האט ליב א זאך גייט מען ארויס פון די גלייזן, להקדים המאוחר, מען זאל מקדים זיין דאס וואס איז געשען נאכדעם, שלהיות כי יום זה הוא יום המקווה להבורא, דאס איז געווען דער טאג וואס דער בורא האט געווארט, און לתורה און לעולם און לעליונים ולתחתונים, די אלע.

די כוחות ער זאל דערציילן, ותיכף קדמה ההודעה באומרו ביום הזה באו מדבר סיני, א קודם האט ער אראפגעלייגט א יסוד, ביום הזה זענען שוין ברוך השם אנגעקומען אויף מדבר סיני, הגיע חשוק ונחשק לחושק וחשוק ושמחו שמים וארץ, און די הימל און ערד האבן זיך געפרייט, כי זה הוא תכלית הבריאה ותקוותה, אחר כך חזר הכתוב, נאכדעם האט ער די תורה איבערגע'חזר'ט פון וואו זיי זענען ארויסגעגאנגען, עס איז מורא'דיג וואס דאס איז ביים אייבערשטן דער טאג, און שטעל דיר פאר וואס דאס זיין. דארף זיין ביי אונז דער טאג. יעצט דער זוהר הקדוש ברענגט אונז א מורא'דיגע זאך, דער הייליגער זוהר ברענגט אונז אין פרשת אמור, תא חזי קום און זע, כל בר נש דלא מני חושבנא דא, יעדע איד וואס האט נישט געציילט ספירה אינון שבע שבתות תמימות, למזכי לדכיותא דא ער זאל זוכה זיין צו דעם רייניגונג, לא אקרי טהור, הייסט ער רחמנא ליצלן נישט טהור, ולאו בכללא דטהור איהו, און איז נישט טהור.

פון הייליגן קאזשניצער מגיד אז ס'שטייט שבע שבתות תמימות תהיינה עד למחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום, פרעגט דער קאזשניצער מגיד א קשיא אונז ציילן מיר נישט קיין פופציג טאג, ס'איז נישט געהערט איינער זאגן היום חמישים יום, ציילן מיר נאר ניין און פערציג, זאגט דער קאזשניצער מגיד א מורא'דיג ווארט, אפילו א איד איז דורכגעפאלן און ער האט נישט געציילט די ספירה, איז לויבן זייער גוט, עס האט דאך נישט קיין שייכות מיט טהרה און מיט די תורה הקדושה. טאקע אינעם ניין און פערציגסטן טאג וואס דאס איז ערב שבועות איז אזוי גרויס און אזוי הייליג אז ער קען מתקן זיין די גאנצע תספרו חמישים יום, די אלע ניין און פערציג טאג איז מיט דעם איינעם טאג, הייסט עס אזוי ווי ער האט אלעס געציילט. מורא'דיגע ווערטער, סא דער אייבישטער וויל אונז זאל מען זיך מטהר זיין און מקדש זיין און מקבל זיין די תורה און מיט די תורה מיר קענען אלעס אלעס אויסדרייען, צוריק דרייען צום גוטן. יעצט איז נאר דא איין שאלה, א מענטש גייט זיך א קוק אום, איך בין שוין אן אלטער מענטש, איך בין שוין פופציג, זעכציג, כ'האב שוין נישט די כוחות, וואס גיי איך יעצט טון? כ'האב אפגעפוסטעוועט גאנץ לעבן, יעצט וועט מיך דער אייבערשטער אננעמען? דאס איז וואס רבי האט געוויינט, בכה רבי יש קונה עולמו בשעה אחת, דו ווייסט נישט וואס איין מנחה איז ביים אייבערשטן, דו ווייסט נישט וואס איין קרישמע איז ביים אייבערשטן, דו ווייסט נישט וואס איין גוטע מחשבה, ווי אונזער הייליגער רבי פלעגט וויינען די הייליגע טעג, איין מחשבה א איד אב צום גוטס גייט נישט פארפאלן, דו ווייסט נישט וואס דאס מיינט פארן אייבערשטן, אפילו ווען דו האסט אפגעפוסטעוועט א גאנץ לעבן, די גמרא זאגט אז נבוכדנצר ווייל ער האט געמאכט דריי פסיעות פארן אייבערשטן איז האט ער געווארן א מולך בכיפה אויף די גאנצע וועלט האט ער געוועלטיגט, ווייל דער אייבערשטער באצאלט פאר די גוים אויף די וועלט, שטעל דיר פאר דריי טריט פארן אייבערשטן ווען דו גייסט ביי די שמונה עשרה צוריק צו וועגס, דאס איז גענוג ביכולת. ס'זאל זיין שכר מצוה בהאי עלמא אז דו זאלסט קענען זיין א מושל בכל עולם כולו וואס געווען נישט די פרעזידענט פון אמעריקע נאר די פרעזידענט פון די גאנצע וועלט די קעניג פון די גאנצע וועלט און דער אייבישטער האט עס אים אפגעצאלט אויף די וועלט פאר נבוכדנצר אז במילא איז ער געווען א מושל בכיפה שטעל דיר פאר וואס דאס הייסט אויסצוטרעטן פארן אייבישטן דריי טריט שטעל דיר פאר וואס דאס הייסט א קרישמע און א טבילה און א שמונה עשרה און דער בעל דבר זאל דיר נישט איינרעדן ביזט צו אלט דער אייבישטער ברויך שוין נישט דיין עבודה ער ברויך פון יעדן איד'ס עבודה, די בעסטע וויסן אז דער אייבערשטער ברויך נישט דיין עבודה ווען דו שטארבט, ווייל דעמאלטס שטייט ולמתים חפשי, ביז דעמאלטס אז ער האלט דיך דא האט ער פון דיין עבודה א געוואלדיגן נחת רוח. כ'וויל ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך וואס ווערט געברענגט אין די לעכעוויטשער ספרים זייער אסאך, ווען א מענטש איז מעמיד אפילו א קליינעם נסיון, כאטשיג ער פאלט דורך, למשל ער גייט אין גאס, ער האט זיך אוועקגעבויגן איינמאל ער האט געזעהן א נס א דבר ערווה, ער האט זיך געז נאכאמאל געזעהן מיט א דבר ערווה, ער האט זיך אוועקגעבויגן דעם קאפ, קיצור נאך פינף מינוט גייען אין גאס האט ער שוין נישט אויסגעהאלטן, ער האט יא געקוקט און ער האט זיך ליידער פארקוקט, נו, לכאורה וואס הייסט דאס? הייסט אז ער איז דורכגעפאלן, ס'איז א שאד געווען זיין גאנצע ארבעט, ניין, ביים אייבערשטן ארבעט עס אנדערש, ס'ארבעט אינגאנצן אנדערש. אונז געפינען מיר ס'ווערט געברענגט אין מדרש ווען אברהם אבינו געקומען מיט שרה'ן אויף מצרים קומט ער דארט אן ביי די גרעניץ מיט א באקס ער לייגט אריין שרה'ן אין א באקס און ער גייט דורך די בארדער מיט א באקס זאגן די חברה גראד די בארדער פאטראל עפען דעם באקס זאגט ער נע איך וויל נישט וואס האסטו זאגט ער וואס דו ווילסט זאגט ער דו האסט וואל אקעי ווייסטו וואס כ'על דיר באצאלן וויפיל ס'קאסט די די דוטיס פאר וואל נעם זאגן זיי ניין אפשר האסטו עפעס זילבער ניין אפשר האסטו גאלד און אפשר האסטו גינגאלד, זאגט ער וויפיל דו ווילסט זאג די פרייז איך באצאל דיר, זאגן זיי ניין דו מוזט עס עפענען און מען עפענט עס און מען נעמט די שרה האט באלאכטן די גאנץ מצרים און ויהללו אותה אל פרעה, די שכינה הקדושה דארף גיין צו פרעה דאס איז א שטיק קדושה. יעצט פרעגן די ספרים א קשיא, וואס האט אברהם אבינו געטון? ער איז געגאנגען נאך העכער מיט די פרייז, נאך העכער, קודם ער האט דאך פארשטאנען ווי העכער ער גייט מיט די פרייז און זיי אלץ חושד זיין ס'איז דא נאך א טייערערע זאך, וואס וואס זאגט ער כ'צאל דיר דאבל די גרעסטע טעריף פון די אימפארט דוטיס איז האט דאך האסט דאך פארשטאנען אז זיי גייען דיר חושד זיין, און נאכדעם וואס איז געווען דער סוף? זיי האבן זי ארויסגענומען, און וואס האט אברהם אבינו יעצט געטון? איז ער דאך דורכגעפאלן, סאו בעסיקלי וואס איז ווערט געווען זיין גאנצן קריגן זיך מיט זיי א האלבע שעה צו א שעה? און נאכדעם וואס האט אברהם אבינו געטראכט? ער גייט טראגן שרה'ן אין מצרים א קאסטן א גאנץ לעבן? זיי וועלן דאך עווענטשעלי זעהן די הייליגע שכינה הקדושה ויהללו אותה אל פרעה. וואס האט ער געטראכט? זאגן די הייליגע ספרים אזוי. דער אמת איז ער האט געוואוסט מ'עט זי טרעפן, ער האט דאס אלעס געוואוסט, נאר א איד יעדע מינוט וואס ער שלאגט זיך פארן אייבערשטן און ער געבט נישט אויף, אפילו די ענד אוו די דעי פאלט ער דורך און ער מוז ארויסנעמען די שרה'ן, ער ווייסט אבער ער האט זיך געשלאגן פארן אייבערשטן, און די שלעגעריי האט געווען ווייל כדי ווען די אידן זענען שפעטער אריין געקומען אויף מצרים אין ערות הארץ און זיי האבן עס געדארפט אויסארבעטן כדי זיי זאלן קענען דורכקומען אלע זייערע נסיונות, האט שוין אברהם אבינו געמוזט דורכגיין נסיונות פארדעם. אבער דעי נסיונות וואס אברהם אבינו איז דורכגעגאנגען מיט דעי קריגערייען כ'על דיר עפענען איך וויל נישט עפענען איך גיב דיר וויפיל וואל איז ווערט איך גיב דיר וויפיל גאלד איז ווערט און וויפיל גינגאלד איז ווערט דעיס אלעס איז א חלק פון עבודת השם וואס דער אייבישטער האט הנאה און דעי געוואלדיגע מלחמה בלייבט לדורי דורות פאר די קינדער און פאר די אייניקלעך און פאר כלל ישראל עד סוף כל הדורות. כ'וויל ענק דערציילן א מעשה ס'איז דא אסאך וואס זיי ווייסן עס, כ'האב עס שוין פארציילט אמאל, ס'איז געווען אמאל ווען מ'האט געוואלט אומברענגען אידישקייט אין רוסלאנד, זענען זיי אנטלאפן אויף שענגהאי, דאס איז געווען אין טשיינע, דעמאלטס האט זיך אויסגעבראכן א גרויסע מלחמה ווען זיי דארפן האלטן יום כיפור, ווייל ס'איז דא א אין בעל המאור איז דא אז ווען דער אייבערשטער האט ארויפגעהאנגען די זון מיטוואך אינדערפרי האט עס געלאכטן העכער ארץ ישראל, דארט האט דער אייבערשטער ארויפגעהאנגען די זון, און די שאלה איז ביז ווי ווייט ס'האט געהאנגען, למשל מיט ווען איינער זאל יעצט גיין אין ירושלים און ער זאל א קוק געבן אינדערפרי ביי נץ החמה קען ער זען ביז ווי די שטראלן פון די זון גייען, סאו ווי שטעלט זיך דאס אפ ווייל אין טשיינע איז אויכעט ליכטיג אין געוויסע פלעצער, נאר די שאלה איז צו דאס איז פון היינט, צו דאס צו דאס איז נאך פון נעכטן, איז די שאלה איז וועלכן טאג ס'איז יום כיפור. די זעלבע איז מיט ספירת העומר ווען מ'פארט דארטן, און מ'פארט אויף אסטרעליע, ס'איז נישט יעצט אויף אריינצוגיין, ס'איז דא א ספר ס'הייסט א ת א ת קו התאריך הישראלי דארט שטייט די אלע זאכן זייער שיין מיט פיקטשערס, יעצט זענען זיי אנגעקומען אויף שענגהאי. און זיי האבן נישט געוואוסט, דער בעל המאור זאגט דער טבור הארץ, דאס טייטש ארץ ישראל איז דאך אין עיזשע, אין אזיע, איז צו גאנץ אזיע הייסט דער טבור הארץ צו נישט, צו דזשעפען ווערט אויך אריינגערעכנט אין דעם צו נישט, ווייל דזשעפען איז אויך א טבור הארץ אבער ס'איז דא א וואסער צווישן, ס'ווערט אפגעטיילט מיט א וואסער. עניוועי, איז געקומען א בריוו פון. די רבנות, זיי האבן אנגעפרעגט די רבנות, איז געקומען א בריוו אז מען זאל פאסטן דעמאלטס טאג, א טאג, געקומען א בריוו פון חזון איש און ס'איז געשטאנען איר זאלט עסן יענעם טאג, דעמאלטס ווען די רבנות האט געזאגט, זיי האבן נישט געוואוסט איינער פון אנדערן פון די בריוון, און דער חזון איש האט געזאגט לויטן בעל המאור איז ערשט א טאג שפעטער יום כיפור. בקיצור, דא האנדלט זיך אידן זענען זענען אנטלאפן און זיי ווילן טון דעם רצון פונעם אייבערשטן און זיי ווייסן נישט וועלכן טאג צו פאסטן יום כיפור. סוף איז געווען מ'האט מחליט געווען דא דא גאוני ארץ ביי די רבנות ביי די רבנות איז געווען גאוני ארץ איך רעד יעצט נישט פון ציוניזמוס פון די אלע זאכן איך רעד איז געווען גרויסע גאונים נאכדעם איז געווען דער חזון איש דארף איך דאך ענק זאגן דער שר התורה אויף די וועלט בקיצור האבן זיך מיישב געווען זיי גייען פאסטן ביידע טעג זיי גייען פאסטן. אַכט און פֿערציק שעה, ווייל קיינער גייט זיך נישט ארומשפילן מיטן יום כיפור, זיי האבן עניוועי געהאלטן אז ביז א פאר א שטיק צייט האבן זיי עניוועי שוין אנטלויפן פון דארטן אזוי אז ס'פעלט נישט אויס וועגן איין יום כיפור מ'זאל חלילה עובר זיין אויף א איסור דאורייתא. ס'איז געווען דארט איינער דער וואס האט זיי צוגעהאלפן א גוי א כינעזער און ער האט צוגעקוקט אזא ווערטשאפט איז ער אזוי נתפעל געווארן אז דער סוף איז געווען האט זיך אליינס מגייר געווען, ער האט שטארק צוגעהאלפן זאלן האבן אלע פערמיטס, און נאכדעם האט ער זיך מגייר געווען און איז ארויפגעגאנגען אויף ארץ ישראל וואוינען, און ער ליגט דארט אויפן הר הזיתים. אויף אזאלעכע אידן זאגן מיר אונז יעדן טאג ועל גרי הצדק. איז על כל פנים, לאמיר צוקומען צו די זאך. די בחורים האבן אפגעפאסט צוויי טעג און צוויי נעכט. נארמאל גייט מען אריין אין קאך און מען עסט פון אלע זייטן. די בחורים האבן אבער געוואוסט אז די רצון פון זייער ראש ישיבה רבי חאצקל איז געווען אז אפילו יום כיפור, מוצאי יום כיפור, פאר מען גייט נאך עסן זאל מען האבן דעם געהעריג נאכט סדר, אזוי געווען נאך אין די מיר פאר זיי זענען אנטלאפן, קיצור האבן זיי געוואלט געבן א מתנה פאר זייער ראש ישיבה און זיי האבן אים געוואלט ווייזן אונז האבן מיר דיך ליב און אונז עדמייערט די תורה וואס דו האסט אונז געלערנט און אונז גיי מיר צום סדר שטאטס מען זאל גיין גראד עסן כאטשיג מען האט געפאסט צוויי טעג און צוויי נעכט, חאצקל איז געווארן אזוי באגייסטערט דערפון. אז ער האט זיך אויפגעשטעלט און געזאגט א מוסר שמועס האט ער געזאגט, קינדער ס'איז געווען א מענטש האט געבויעט א ריזיגן טורעם, א שיינעם הויז מיט א ריזיגן טורעם, ער האט שוין געהאלט ממש ביים ענדיגן די לעצטע מינוט דעם טורעם, האט ער זיך געגעבן א גליטש אויס פונעם דאך און ער האט געגעבן א פאל אראפ, ער פאלט אראפ נעמט ער זיך וויינען, יוי מיין גאנץ הויז מיטן טורעם האט צוזאמגעפאלן, יוי! זאגן זיי אים ניין מיין קינד, נישט דאס הויז איז צוזאמגעפאלן און נישט דיין טורעם איז צוזאמגעפאלן, דו ביסט אראפגעפאלן. זיך אויפהייבן צו זעהן ווייטער אז אלעס שטייט, ס'האט ר' חאצקל געזאגט אזוי, יעדער בויעט ראש השנה און יום כיפור, מען בויעט א טורעם און נאך א טורעם און נאך א טורעם, און ס'קומט נאכדעם במשך'ן יאר פאלט מען נעבעך אראפ, מיינט מען דאך נעבעך אז דער גאנצער הויז מיטן טורעם איז צוזאמגעפאלן, זאגט ער ניין קינדערלעך, עטס זענטס אביסל אראפגעפאלן און עטס קענטס ענק צוריקשטעלן, אבער דאס וואס עטס האטס אויפגעבויעט א טורעם, א הויז מיט א טורעם, דאס בלייבט אויף לנצח נצחים, אויף אייביג, דאס ווערט קיינמאל נישט בטל, נישט נאר פאר דיר העלפט עס, נאר פאר כלל ישראל, פאר אלע אידן העלפט עס, יעדע מסירות נפש וואס איינער גייט דורך און ער זינדיגט נישט העלפט עס פאר גאנץ כלל ישראל, און אפילו ווען מען פאלט אראפ און מען זינדיגט און מען געבט א קרעכץ, ווי אונזער הייליגער רבי פלעגט אונז אלץ וויינען ראש השנה יום כיפור אן ערליכן קרעכץ פארן אייבערשטן, קען מען זיך צוריק אויפהייבן. און די אלע נסיונות וואס דו האסט דורך געגאנגען ביז יעצט, דאס אלעס בלייבט אויף אייביג. ווי די משנה זאגט יפה שעה אחת בעולם הבא מכל חיי עולם הזה. איז הרב דעסלער שרייבט, דאס מיינט אזוי, נישט וויפיל דו האסט ענדזשויט די וועלט, נאר דו זאלסט נעמען אלע קעניגן מיט אלע רייכע מענטשן וואס זיי האבן געלעבט אויף די וועלט, און דו זאלסט נעמען יעדע מינוט וואס זיי האבן געלעבט, פון ווען די וועלט איז באשאפן געווארן ביז ווען ס'וועט אונטערגיין. די אלע תענוגים אינאיינעם איז נישט ווערד וויפיל איין מינוט פון עולם הבא. און דאס איז וואס אונז גיימער קונה זיין מיט די הייליגע תורה, אונז גיימער מאכן עולם נפש שנה אז ס'גייט נישט זיין קיין שום מניעות און אונז אויף די וועלט גיימער האבן אזא מין להתענג על השם אזוי ווי ס'עט זיין נאכדעם ווען מ'גייט אויף יענע וועלט צו ווען משיח עט קומען. די אלע תענוגים וואס ס'איז דא פון די אויף די וועלט מיט אלע אירע גליקן איז גארנישט קאמפעירד צו דעם וואס אונז גיימער באקומען ווען מ'עט זיך מדבק זיין צו די הייליגע תורה. יעצט כ'וויל רעדן נאך אביסל וועגן דעם ענין פון ספירת העומר, ס'שטייט תמימות תהיינה, מ'דארף זיין תמימות, ס'שטייט יעקב אבינו איש תם, ער האט געהייסן אן איש תם, תמימות, וועגן דעם שטייט יעקב אבינו לא מת, א מענטש וואס ער לעבט מיטן אייבערשטן מיט תמימות, וואס וואס דער אייבערשטער טוט איז אים גוט, אזא מענטש איז קיינמאל נישט געשטארבן, ער שטארבט קיינמאל נישט. דער שם משמואל זאגט אין פרשת אמור מורא'דיגע ווערטער, ער רעדט דארט ארום וועגן תמימות, מען דארף גיין תמימות מיטן אייבערשטן און וואס דער אייבערשטער טוט איז זיכער פאר זיין טובה און אלעס איז גוט און יעדער נסיון איז געמאכט ער זאל שטייגן העכער, זאגט ער אם האדם הולך בתמימות, אז א מענטש גייט מיט תמימות און מקבל באהבה און ער איז מקבל אלעס באהבה, מסלק מעליו איז ער מסלק פון זיך כל המקטריגים, איר הערט ס'איז א סגולה עס זאל אוועקנעמען אלע מקטריגים. ונושע ער ווערט געהאלפן בכל דרכיו אין אלע זיינע וועגן, פארוואס? ווייל ער גייט בתמימות מיטן אייבערשטן, ברענגט ער א גמרא, די גמרא זאגט מאחר שקיבלת עליך הדין פטור אתה ביסטו פטור, דאס איז א מורא'דיגע זאך, מען איז יעצט דורך געגאנגען די שבע שבועות אז ממילא זאל מען מקבל זיין אלע גזירות פון אייבערשטן באהבה ס'איז זיכער אויף צו גוטס. דער אייבערשטער טוט נישט חלילה פאר קיינעם קיין שלעכט, און אוודאי מען זאל נישט גיין צו די בעל אוב'ס מיט ידעונים מיט די קבליסטן, מ'האלט זיי אין איין כאפ מיט טיישע סיש, מען האלט זיי אין איין כאפ מיט אויס ארויס נעמען געלט פון מענטשן, זענען מאפיאנערן, זיי האבן קשר מיט די מאפיא, ס'איז זיכער קלאר אז מען דארף זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן בתמימות, און. די עיקר איז ס'זאל אויך זיין שלום צווישן כלל ישראל, כ'האב ענק שוין געזאגט דער חתם סופר טייטשט השם גבולך שלום ווען איינער האט א גבול פון שלום חלב חיטים ישביעך, ס'איז דא אמאל א מענטש וואס ער זאגט אזוי איך בין א נארמאלער מענטש אבער ווען איינער טאטשט אן מיין קינד ווער איך אזוי משוגע אז כ'על יענעם הרג'ענען איך ווייס נישט וואס טון, אדער איינער זאגט איך בין זייער א נארמאלער מענטש א סאלידע מענטש ווען איינער בא'גנב'עט מיך מיט געלט דעמאלטס ווער איך אינגאנצן אויסער מיר, ס'הייסט דער מענטש האט א גבול. זאגט דער חתם סופר השם זאלסט מאכן גבולך דיין גבול שלום. טאמער איינער וויל דיך ארויסנעמען פון די גלייזן זאלסטו זאגן דאס איז מיין גבול פון דעם לאז איך מיך נישט ארויסנעמען דעמאלטס חלב חיטים ישביעך וועסטו האבן גוטע פעטע זאנגען מען דארף זען סזאל זיין אביסל מער שלום אויכעט אין די שטאט מען זאל זיך נישט ארומרייסן איינער מיטן צווייטן מען קומט אין ערגעץ נישט אן מען שלאגט זיך פאר גארנישט מען דערציילט א מעשה, אמאל איז געווען דעם הייליגן בעל שם הקדוש ס'אייניקל די תולדות, תולדות יעקב יוסף, ער איז געווען א קפדן, בקיצור אמאל האט ער געקלערט ער וועט גיין צום בעל שם הקדוש זיך אויסרעדן אז ער וויל ארבעטן אויף די מידה, איז ער געפארן אויפן וועג און ער טרעפט עפעס אן ארעם מאן, ס'איז א פראסטיגער טאג און ער גייט מיט צוריסענע קליידער און. דער תולדות זאגט פארן אפשר רב איד אפשר קומט איר ארויף אויפן וואגן איך גיי דאך יענעם וועג ווי איר גייט לאמיר אינאיינעם גיין. געט דער איד א זאג אויב ס'איז אזוי איז גוט אזוי ס'מיינט אז דער אייבערשטער האט עס אזוי געמאכט איז מיר גוט אזוי איך דארף דארף נישט קיין וואגן איך דארף נישט פארן איך קען וואקן זאגט ער אים אבער ס'איז דאך אייך קאלט איר האט צוריסענע קליידער כ'על אייך געבן געהעריגע אנטון זאגט ער אויב ס'איז אזוי איז גוט אזוי בקיצור אזוי האט ער זיך איינגעטענה'ט מיט אים א לאנגע צייט און יענער האט נישט געוואלט קומען און ער איז געפארן ווייטער. בקיצור, קומט אן צום הייליגן בעל שם הקדוש, דער בעל שם הקדוש האט אלעס מרגיש געווען בגודל קדושתו, געבט ער א זאג פארן אייניקל זעהסט, אשרי העם שככה לו, וואויל איז א פאלק וואס אויב ס'איז אזוי, איז אים גוט אזוי. עניוועי, דאס איז מורא'דיג וואס מען דארף ארבעטן דערויף, מען דארף נישט וועלן איינכאפן אלעס וואס דער אייבערשטער געט דיר, דאס זאלסטו נוצן און האבן געזונטערהייט. עס איז דא נאך איין וויכטיגע זאך וואס מען דארף רעדן, א מענטש פאלט אמאל ביי זיך ווייל ער האט שוין אפגעטון גאר גרויסע עבירות וואס עס שטייט אויף דעם אז אין לך חלק לעולם הבא צו כדומה, איז וויל איך וועגן דעם אויך רעדן אביסל. אונז געפינמער ביי נעמי און רות. רות האט געוואלט זיין א איד, נעמי זאגט איר זיי נישט ברוגז. דו קענסט קיין איד נישט זיין ווען דו שטעלסט דיך אויפן קאפ. אונז האמיר א פסוק אין חומש לא יבוא עמון ומואב בקהל השם גם דור עשירי לא יבוא עד עולם איז זאגט רות פאר נעמי איך ווייס נישט וואס עס שטייט ביי דיר אין די תורה ווייס איך נישט איך ווייס איין זאך איך וויל זיין א איד און איך גיי זיין א איד. איך פארשטיי נישט וויאזוי דאס קען נישט געשען. ויהי כי מתאמצת זי האט זיך מורא'דיג געשטארקט. זי האט איבערגעקערט וועלט, זי האט געזאגט, איך גיי זיין א איד, אפילו ווען דאס מיינט דער אייבערשטער כביכול זאל איבערשרייבן זיין תורה. מען האט געזען אין הימל אזא געוואלדיגע איינשפארעכץ צו זיין א איד, האט דער אייבערשטער כביכול אריינגעגעבן אין די סנהדרין דעמאלטס, און זיי האבן געזאגט, לא יבוא עמוני ולא עמונית, מואבי און ולא מואבית. אט דעמאלטס האט מען איז אראפגעקומען פון הימל דער אמת'ער רצון השם פון עמוני ולא עמונית און מואבי ולא מואבית, ווייל די גאנצע טעם איז דאך אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, נו, ס'איז נישט קיין דרך אז א פרוי זאל ארויסגיין, סאו וואס זעהן מיר אונז פון די רות, פון די פרשה רות? מיר זעהן מיר איין זאך, אז מ'שפארט זיך איין קריגט מען דיין וועג און אז דו וועסט דיך נישט איינשפארן וועסטו פארפאלן גיין. וויאזוי דער אייבערשטער וועט עס מאכן, ער האט אראפגעשיקט דעמאלטס דעם געדאנק פאר די סנהדרין, און מ'האט גע'דרש'נט די יו"ד, וועגן דעם דוד המלך אין תהילים זאגט מקימי מיט א יו"ד מעפר דל מאשפות ירים אביון להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו מושיבי, מיט אלץ מיט א יו"ד, עקרת הבית, דעמאלטס איז אם הבנים שמחה, האט מען געקענט ארייננעמען די באבע רות. ווען נישט וואלט מען זי נישט אריינגענומען, איז רבותי אלע עונשים וואס שטייט אין די גמרא אין די חזל אין אין לו חלק לעולם הבא דאס איז נאר דעמאלס ווען די פירסט דיך געהעריג טאמער ויהי כי מתאמצת וועט דער אייבישטער כביכול שרייבן א נייע תורה און ער וועט דיך אריינגעמען ערגעץ פון אונטער ווי אזוי ווערט אריינגענומען מנשה יעצט איך מיין נישט ער וועט חלילה איבערשרייבן א נייע תורה אין די תורה ליגט אלעס נאר ער האט אריינגעגעבן אין די חזל דעם אמת'ן דרש וואס ער וויל אז מ'זאל ארויסברענגען פון די תורה, עמון ולא עמונית מואב ולא מואבית. רבותי ס'קומט אקעגן זייער א הייליגער טאג, ס'איז דא א גרויסע אויפגאבע, און מען דארף זיך זען צו נעמען אין די הענט אריין, מען דארף זיך צוריק קערן צום אייבערשטן, מען דארף מקבל זיין די תורה, דער עול פון תורה וואס מען איז מקבל איז אז איך טוה עס מיט ליבשאפט, במילא בין איך אזוי ווי דער בעל הבית וואס אים באדערט נישט צו ארבעטן נאך א שעה אווערטיים, און יעדע זאך זאל גיין מיט ליבשאפט, נישט ווייל כ'מוז אזוי טון, דאס איז די מינימום און איך טו די מינימום, ניין, מען זאל עס טון מיט ליבשאפט און אויב מ'וועט מקבל זיין אויף זיך דעם עול תורה וועט מען לעבן א לעבן פון נצח נצחים פון אייביג און אויף די וועלט וועט מען נאך לעבן א לעבן פון נצח נצחים מכל שכן אויך אויף יענע וועלט וואס דאס וועט זיך קיינמאל נישט אויסלאזן, מען וועט זיך איינקויפן און מ'וועט האבן אויף אייביג, דער אייבערשטער זאל העלפן זאל מען זוכה זיין צו א קבלת התורה אזוי ווי עס דארף צו זיין און אונז זאל מיר קענען באמת. דינען דעם אייבערשטן און מקבל זיין די תורה מיט ליבשאפט און פאלגן וואס שטייט אין די תורה און אז ס'איז דא גרויסע נסיונות אזוי ווי מען געבט יעצט גרויס געלט אז קינדער זאלן חלילה נישט לערנען שמע ישראל און זאלן נישט לערנען בראשית ברא אלקים, די אלע זאכן זענען נסיונות און מען קען עקזיסטירן אן דעם און אז מען וועט ווייזן פארן אייבערשטן אז מען שלאגט זיך פאר אים דעמאלטס וועט דער אייבערשטער אונז צוריק ווייזן יאר ה' פניו אליך ויחנך וועט געבן געלט וישם לך שלום עס וועט זיין שלום. איך האלט אז די גאנצע פארוואס ס'איז נישט דא שלום אין שטאט איז ווייל אהרן נעמט פונעם סקול דיסטריקט, זלמן לייב נעמט אויכעט, און מאטעלע נעמט אויכעט, און באטעלע נעמט אויכעט, און איך האלט דער אייבישטער איז מורא'דיג אין כעס, און דער כעס לאזט זיך אויס אז מ'זעהט אז קיינער איז נישט צופרידן יעדער שלאגט זיך איינער מיטן צווייטן. איך האלט אז ווען מען זאל אויפהערן די אלע שייגעץ שטיק מיט די אלע פראגראמען און מען זאל נישט לאזן מאלעסטן קינדער און מען זאל זיך פירן על פי תורה וואלט די גאנצע זאך בטל געווארן ווייל באמת איז נישטא קיין שום ריזן פארוואס מען שלאגט זיך יעדער איז שוין סאפיסטיקעיטעד און ארגענייזד וואס שלאגט מען זיך דער תירוץ איז דער כעס פון אייבערשטן שוועבט אין אלע גאסן אין די אין די וואלקענעס און אין די לופט, און דאס לאט נישט אז אידן זאלן זיין בשלום, און אז זענען נישט בשלום איז נישט דא קיין פרנסות, און אז ס'וועט נישט זיין קיין פרנסות חלילה וועט זיין א כליון פון אידישקייט חלילה. שוין, דער אייבערשטער זאל אונז העלפן מען זאל האבן שכל און מען זאל זיך צושטעלן צום אייבערשטנ'ס תורה, און אונז זאל מיר אלע האבן אסאך נחת פון די קינדער, פון די אייניקלעך, מען זאל יעדער האבן פרנסה בהרחבה, יעדער זאל זיך עלטערן אין פריידן, ביז מען מען שוין הערן דעם קול פון שופר של משיח במהרה בימינו אמן.